א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, ס'איז אויך דער ערשטער טאג פון חנוכה, האטס אלע א גוטן און א לעכטיגן שבת און א גוטן און א לעכטיגן חנוכה. כ'וויל דערמאנען דעם עולם אז מיט א לאנגע צייט צוריק האב איך ענק דערציילט אז ס'איז געווען א גוי'טע, זי איז געווען אלט זיבעצן יאר און זי איז געגאנגען אין די וואנע מיט איר סעלפאון, און דער דראט איז אריינגעפאלן אינעם וואסער, און מ'האט זי געטראפן טויט, ס'האט זי עלעקטריזירט. מיינט איר דאך אז דאס איז געווען נאר מיט זעכצן יאר צוריק? ניין. די וואך איז געווען א פיר און צוואנציג יעריגע רוסישע פרוי וואס מ'האט זי אויך געטראפן טויט אין די וואנע, ווייל איר אייפאון איז אריינגעפאלן אינעם וואסער און ס'האט זי גראד עלעקטריזירט. רבותי איך וויל ענק בעטן אז מ'גייט אריין צום וואסער און נישט קיין חילוק. מען דארף וואטשן נישט מיטצונעמען קיין שום עלעקטרישע זאך, און בפרט נאך אייפאונס מיט סעלפאונס וואס דאס איז א דבר שכיח וואס מען נעמט מיט מיט זיך. איך וויל מזהיר זיין דעם עולם, מען קען זיך שפילן מיטן לעבן, ביקאוז אלעס וואס דארף געשען איז די ווייער געט א פאל אריין ענד יו אר פינישד. געוואלט זאגן אז ס'קומט יעצט חנוכה און דער עולם גייט ארום הענגען יונגלעך מיט מיידלעך, מוצאי שבת דערציילט מען מיר אין אלע רעסטעראנטס וואס ס'טוט זיך אפ אין אלע טעיק אוטס און די פיצא שאפס, און איינער האט מיר מסביר געווען אז די יונגלעך שטופן זיך אריין אין די מיידלעך, בקיצור אזוי ווי מ'טוט ביין רעבנס א טיש. א מיידל פרעגט א בחור הויעך, וואס שטופסטו דיך אריין אין מיר? איז ענפערט ער פאר איר, אז אזוי טוט מען ביים רעבינ'ס טיש אויכעט, און מען פילט דארט עפעס, האב איך געוואלט זען צו ביי מיידל פילט מען אויך עפעס, זאגט זי, ניין, אונטן וועסטו נישט פילן גארנישט, ווילסט עפעס פילן? אויבן ביי די בריסטן, דארט קענסטו פילן. דאס איז הויעך, א בחור מיט א מיידל אין א רעסטאראנט ווארטן אויף די ליין אז די פיצא זאל זיך אויפווארעמען, איך וויל טרייען מסביר זיין פארן עולם, ס'איז זייער נישט גוט וואס גייט פאר, מען מוז עס נעמען אין די הענט אריין, ס'איז דא פרויען וואס זיי הערן מיך אויס, און זיי זאגן פאר די קינדער ווילטס גיין מוצאי שבת, איך גיי מיט ענק מיט, דא ביי מיר אינדערהיים וועט מען ברענגען וואס עטס ווילטס, גייטס נישט ארויס, יעדער זענט קיין עין הרע א טאטע פון קינדער און א זיידע פון אייניקלעך און מ'דארף אנהייבן צו וואטשן די קינדער און די אייניקלעך, ס'איז זייער זייער וויכטיג דאס, און נאכדעם פארט מען נאך יעצט אויף וומאן, דארטן הע הע הע אין סאפיא פארק קענסטו כאפן א זונה אויכעט א גאנצע נאכט. מען דארף זייער וואטשן, ס'איז נישט דא קיין אומאן און קיין וומאן געפארעכץ, מען דארף מיטפארן מיט די קינדער און מען דארף זיי וואטשן, עס איז א מורא'דיגע זאך, נאכדעם איז אזוי ווען מען האט געגרינדעט די מקווה אין וומאן די גרויסע, איך האב עס געבויעט מיט יארן צוריק, האב איך געטענה'ט צו ר' מעכל ראטפאס, ראטמאן, דארפמאן, אז מען קען נישט לאזן אז בחורים וואס זיי קומען פון אלע עקן פון די וועלט, מען איז זיי מחנך ברסלב שמשלב, זאל מען זען די טעטו'ס וואס די. די בעלי תשובות האבן אויפן בויך, זיי האבן א טאטו און עס איז אויסגעמאלן אויסגעקריצט אז די אותו מקום, די וועדזשיינע פון די פרוי איז פונקט דארטן ווי די בעלי באטן איז, און נאכדעם הענגט פון דער צוצקעס מיט אלעם. דו ווייסט ווען א בחור זעהט דאס? ער דארף א מקווה דארף ער? האב איך זיך געבעטן, געגאנגען ר' מעכל האט מיר צוגעזאגט ער וועט מאכן איין מקווה נאר פאר די בעלי תשובות מיט די טאטוס, איז געקומען איינער א באקאנטער ברסלב'ער אן עוכר ישראל א מנוול א שייגעץ לייזער בערלאנד און ער האט נישט געלאזט. און ער האט געזאגט ניין ווייל דער. ביסטו מרחק די בעלי תשובות זאלן גיין אינאיינעם מיטן עולם? יעצט געדענק איך אסאך מאל פלעגן קומען בחורים און זאגן א קוק קוק קוק וואס דו זעסט אויף אים קוק קוק די פ זיי ווערן נתפעל דערפון יעצט די הלכה איז אז מ'טאר זיך נישט אפשערן א מאן טאר זיך נישט אפשערן די האר פון בית הערווה דארטן ווי ווי ס'וואקסט די פיפיק די האר טאר מען זיך נישט אפשערן ווייל פרויען טוען דאס פרויען שערן זיך דארט אפ. בפרט נאך א פרוי וואס זי דארף גיין אין מקווה א טאג צוויי פריער שערט זיך אריבער דארטן די האר, אויב נישט טאמער זי האט עס נישט אויסגעקעמט איז א גאנצע שאלה אויף די טבילה, על כל פנים איז איך זאג אייביג מ'זאל נישט שיקן קינדער אין מקווה, פארוואס? ווייל דאס קינד זעהט אזוי איינער האט אן אנטענע פינף אינטשעס לאנג איינער האט אן אנטענע זיבן אינטשעס לאנג איינעם שאקלט זיך עס, א קינד דארף זעהן די אלע פיקטשערס, א נארמאלער מענטש א גראון אפ דארף דאס זעהן, וועגן דעם זאג איך מ'טאר נישט לאזן די קינדער גיין ווייל דער עולם ווייסט נישט אזוי מ'דארף גיין מיט צניעות אין א מקווה. און ס'איז זייער עקלדיג און חזר'יש וויאזוי מען גייט היינט אין די מקווה'ס. איז לעצטנס האבן מיר געזאגט איך גיי דאך נישט אין די מקווה מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן ברוך השם און איך האלט עניוועי נישט ביי גיין. דערציילן מיר מחנכים אז מען זעהט בחורים, יונגע בחורים, סאקמערע בחורים זענען אפגעשעיווט אונטן אינגאנצן, די האר איז אפגעשעיווט. האב איך אים געוואלט זאגן. קודם איז עס א לאו דאורייתא, מען איז מחויב מלקות. און נאכדעם איז נאך א זאך. ווי מער דו'סט עס שעיוון וועט עס מער וואקסן, סאו וואס איז דיין כוונה דא מיט דעם? און נאכדעם וויאזוי דרייסטו דיך צווישן אידישע מענטשן וואס ביי אונז ווייסט מען אז דאס איז א לאו די זאך ד ד ד שער שבבית הערווה? דעיס איז וואס איך טענה, אונז זעמער אזוי אויסגעטוהן פון אידישקייט אז מען נאך קיינמאל נישט געווען אזוי אויסגעטוהן. רבותי, מאך זיכער דיין קינד גייט נישט אין א מקווה, און דו אויך נישט. כ'רעד דערפון יעצט וועגן דעם ווייל יעצט גייט דאך זיין חנוכה, עס איז דא אזא מין זאך אז מען דארף פאר חנוכה מוז מען אויכעט גיין אין מקווה, אזוי טאמער מען האט נישט געזען גענוג ערוות אינדערפרי זאל מען קענען זען יעצט פארנאכטס אויכעט. א משוגעת מען דארף גיין אין מקווה. עניוועי, גייטס געזונטערהייט, אבער וויאזוי, ביז צום זמן גייט מען דאך נישט, יא? און מען גיבט א כאפ אפ די מעריב און מען גייט אראפ גראד אין מקווה און יעדער גייט מיט איינמאל און עוועריבאדי העז טו בי אין און אוט עט די סעים טיים, סא וואס געשעט? איינער שליפט זיך אריין אין צווייטן. איך זאג עס פאר די פרויען זאלן וויסן, דיין מאן מיט דיינע קינדער גייען אין מקווה און ס'איז א בתי זונות, דעטס אלל איט איז, און יו שוד בי ווערי קערפול, און זאלסט דיך נישט לאזן פון א מאן וואס ער פארקויפט דיר א די רבי מיט זכרונו מיט לברכה, מיט דער איז געגאנגען מיט יענער איז געגאנגען, נישט אין אזאלכע מקווה'ס ווי מ'גייט, ס'איז עקספאוזד, אלעס איז אפן, און אוודאי טאמער איינער ווערט א קישוי אבר פונעם הייסן וואסער, און ס'דא א יונגל לעבן אים, צו א בחור'ל, איז עס די בעסטע זאך וואס ס'קען אים געשען ליידער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, דער דאסקאלאוויטש איז ארויס פון תפיסה, און מ'קאלט מיך, מ'האלט מיך אין איין קאלן אז ער אטאקירט בחורים, ער וויל אטאקירן, ער האט זיינע וועגן, ער איז זייער א קלוגער צו די זאכן. בקיצור, האט מיך אפגעקאלט איינער, א בחור, ער איז צו אים צוגעקומען, ער האט געזאגט אז ער וויל ער זאל קומען צו א מנין פון אבלים, מ'דארף מנחם אבל זיין און זיי דארפן האבן א מנין, האט ער געזאגט, פיין, ער איז מסכים צו גיין, דער בחור האט געזאגט ער איז מסכים, האט אים דאסקאלאוויטש געזאגט, יעצט קום קודם אין די מקווה, ווייל פאר מען גייט צו א בית אבל דארף מען גיין קודם אין מקווה, האט יענער שוין געכאפט וואס דא גייט פאר, ווייל יעדער ווייסט שוין היינט, ס'איז נישט קיין סודות, און ער איז אנטלאפן, כ'וויל ענק עפעס זאגן, רבותי, ער דארף נאר כאפן איינעם א וואך, און יענער איז פינישט פאר לייף. סאו עטס ווילטס נישט צו העלפן? גאו סקרו יורסעלף. דעטס מיי עדיטוד טודעי, פארשטייסט? נישט נאר מ'האט מיר נישט געהאלפן, מ'איז נאך געגאנגען מיך באגראבן אויך, איצט גייטס אלע אין דרערד אריין. ס'איז דער פריים מיניסטער פון די באקאנטע לאנד אסטראליע דארט ווי חיה'לע לייף ליין ליין ליין גייט דארט אנקומען בקרוב ממש, יא יא גאו סקרו יורסעלף חיה'לע לייף ליין האט געהארגעט אזויפיל אידישע טעכטער פאר גארנישט, און דער גערער רעבע דער דרערדליגער דער אלטער. יא, אלטער הייסט ער, אן אלטער קאקער. און זי האט מאנס געווען קינדערלעך אין ירושלים עיר הקודש אין די סקול, האט דער אלטער קאקער דער שייגעץ טמא מטומא געזאגט מען זאל איר שיקן ווייט אוועק אריבערן ים, האט מען איר געשיקט אויף אסטראליע, זי זאל דארט אויך אפ'הרג'נען אפאר קינדער, סאו גערער רבי יעצט איז דיר געווארן גרינגער אויפן הארץ? שעים אן יו.

ווייל דעמאלטס לכאורה איז עס געווען ווי מען זאגט א דבר בעיתו מה טוב, ווייל מען האט נישט געהאט דעמאלטס קיין היימישע פרויען וואס האבן געקענט אפילו אידיש רעדן געהעריג, געווען לאגער אידן און שוין, עס איז אלעס גוט געווען. למעשה נאכדעם האט מען איבערגענומען פראסטע פוסטע יונגעלייט, שטריקעס, און ס'האט נישט געטויגט. והראיה ס'האט נישט געטויגט, נחמיה וועבערמאן זיצט אין תפיסה ווייל ער האט געשניטן די בארכעס אויבן, האט איינגעצייכנט אויבן און נאך די ברכה האט ער עס געשניטן פון אונטן. שטייסט? ס'איז געווען אן אומגליק וואס איז פארגעגאנגען, יעדער איז מודה אז ס'האט נישט געטויגט. עניוועי. יעצט, ס'איז געווען א איד, דער איד איז געווען אביסל א צוקוקעטער איד, ער האט געזען, אויף א אלף האט ער געזען א צלם. ער האט געהייסן ר' יעקב שרייבער פון לונדון. האט ער אמאל ארומגעשיקט א בריוו, וואס טוט א איד מיט א ביבער הוט צווישן מיידלעך? ער האט געמיינט ר' בנימין הערש בערקאוויטש, וואס ער האט זיך געדרייט אין מיידל סקול. מ'האט עס געברענגט פארן רבי'ן, ווייסט איך מ'האט געוואוסט זיכער דער רבי וועט שרייען, ייש, שייגעץ, ווארפטס אים ארויס! האט דער רבי געזאגט, כ'וועל דיר זאגן דער אמת, זאג גארנישט ווייל ער איז גערעכט. כ'האב נאר נישט אן אנדערן. איז למעשה, צוביסלעך האב איך אנגעהויבן צו רעדן פון דעם, און ס'איז געשען נאך די מעשה פון וועבערמאן, און נאך נאך אפאר מעשות איז געווען. בקיצור, מ'האט אנגעהויבן ארויסצופעיסן די אלע חזירים. שוין, מ'האט עס ארויסגעפעיסט ברוך השם, און שוין. זאגט מיר א, עטליכע מענטשן וואס האבן קינדער אין סאטמארע מיידל סקול, זיי דאווענען מיט דעם איד אינאיינעם ביי מנחה מעריב, גרעפעצט ער זיך אויס, ס'איז א גאנצן טאג וואס מ'טוט, גרעפעצט מען זיך אויס ביינאכט, זאגט ער ער רעדט זייער נישט איידל פון די מיידלעך, און זיי גלייכן נישט וואס ער פרעגט,

ס'וועט זיין א פראבלעם וועט מען קומען צו דיר וועט מען עס דורכרעדן און מען זאל זען ס'זאל נישט זיין קיין איסור ייחוד, אבער צו נעמען א מענטש און אים אריינשטעלן ביי מיידלעך די גרעסטע פארברעך, רבי אידל'ס קינדער זאגן יעדן מיידל אין קעמפ רופן זיי ביים טאטענ'ס נאמען, דאס איז א דזשאוק יעדער לאכט, איטס נאט רייט, סאו כ'וואלט זייער שטארק געוואלט אז מען זאל דעם פייער וועקער ארויסטראגן פון דארט, ווילסט אים האבן? דינג אים ערגעץ אן אפיס און דארט טאר ער נישט זיין און פארטיג, ס'געווען אמאל ווען. סאטמאר האבן געהאט די אהרונים, האבן געהאט די מיידל סקול מיט די יונגלעך אינאיינעם, איז געווען דער הויפט מנהל אויף די יונגלעך, זיי פלעגן זאגן אז ס'א שרעק, ער פלעגט זיך אויפשטעלן קוקן אויף די מיידלעך און פארגוילעמען זיך, מען האט עס מבטל געווען, איך וויל בעטן נאכאמאל דעם עולם, פייער וועקער באלאנגט נישט אין א מיידל סקול, און ווי שנעלער מען'ט פטור ווערן, אלס ווייניגער פראבלעמען עט עטס האבן. צווייטע זאך וואס כ'וואלט זאגן, כ'האב אויך געלייגט דא צו הערן אז ער האט זיך אנגערופן דער רודי דזשוליאני אז. זענען מיט זיי זאגן די צייטונג אז ער האט געמאכט א דיעל צו ער וויל מאכן א דיעל צו ער האט געמאכט א דיעל אז דער פרעזידענט זאל אים קענען פארדענען כאטש מען האט אים נאכנישט איינגעזעצט, פארדענען קען מען נאכדעם ווען מען זעצט איינעם איין, איך האב נעכטן געזאגט אז ס'איז זייער נישט שיין ווייל זעט זיך אויס יעדער איינער פארלירט זיך, דערווייל הער איך ס'איז שקר מוחלט, ער האט היינט מכחיש געווען די זאך מכל וכל. איינער האט מיך אמאל געפרעגט וואס ארט דיך אז א מענטש קריגט זיך מיטן ווייב ער בעט זיך דאך נאכדעם איבער און אז ער בעט זיך איבער איז דאך אלעס גוט האב איך אים געזאגט איך הער וואס דו פרעגסט א גוטע קשיא און איך וועל דיר ענטפערן א גוטן תירוץ ווען איינער קריגט זיך מיטן ווייב און ער בעט זיך איבער די קינדער האבן אבער צוגעקוקט און זיי האבן נישט געזען ווי מען בעט זיך איבער און אמאל ווערן זיי אזוי געשטערט זיי ווייסן נישט מיט זיך איבערבעטן און ס'קען זיי שאטן איז די זעלבע דא אויכעט וואס איז געשען דא איז אמאל האט א

פרוי וואס א מיידל זאל קענען רעדן צו איר. דערווייל שטעלט מען איין וויגי מיט די אלע ראזענבערגס, איך וויל אייך פרעגן, איר האלט אז א מיידל האט די גאטס און די קארידזש צוצוגיין צו וויגי'ן אדער צו איינע פון די בני ראזענבערג און זאגן כ'האב נישט קיין טעמפעקס, כ'האב עס פארגעסן אין די שטאט? סא וויל איך ענק זאגן אז עטס האלטס נישט אז ס'איז אזוי, לאמיר צושטעלן פארן מיידל צניעות אויכעט, נישט נאר פארלאנגען פון איר צניעות זאל זיך אנטון בעגיטש און ס'זאל און זאל זיין זיבן מאל אזוי ברייט ווי איר באדי איז,

היינט איז נאר די ערשטע מאל. פראבירען נאך דריי אדער פיהר מאל וועסטו קומען ווידער. פארוואס? ווייל נשים דעתן קלות, אזוי זאגט די גמרא. מיר האבען דאך געהאט א גרויסען תנא וואס ער האט געהייסען ר' מאיר. די גמרא זאגט קיינער האט נישט געקענט יורד זיין לסוף דעתו. וועגען דעם בלייבט נישט די הלכה קיינמאל ווי ר' מאיר. ער האט אמאל געזאגט אין שול אז א פרוי איז דעתן קלות. יעצט עס איז אנגעקומען צו זיין ווייב. זי האט געהייסען ברוריה, בריריה. עס איז דא אסאך מיידלעך וואס הייסען היינט בריריה. זי האט געהייסען בריריה. די בריריה איז געווען אזוי גרויס.

זיין א מאן, דער מאן איז דא צו פראטעקטען די אינטערעסט פון די תלמוד תורה און פון די מיידל סקול, אויף דעם חשבון האבן זיי געזאגט ליגנט אלע יאהרן אז ס'איז נישט דא ביי אונז קיין זנות אין די חדרים אויך נישט, איז אז מען נעמט אריין א פרוי, די פרוי וועט זיך נישט אננעמען פאר דעם אינגערמאן, זי וועלן וויסן דעם אמת, זיין א מאן האט זיך דאך מורא מורד געווען אויף איר אויך עפעס ציען א נאסן לאלעך אדער מען זאל ארויסווארפען, הייב צו ס'איז שקר ס'איז ליגנט ס'איז ליגנט ס'איז שקר, סאו רבותי פליז וואטשטס וואס עטץ טוטס. שוין יעדן טאג קומט ארויס נייע צרות, ס'דא דא איצט א נייע צרה, מען האט געכאפט סאטמארע פלייש קאנטינענטל מיעט, אז זיי האבן נישט געהאט קיין געהעריגע USDA, און מען האט קאנפיסקעיטעד טויזענטער קילא פלייש, און שוין. און אזוי טוהן מיר זיך אונז צו א נאמען ערווארבן ווי די גרעסטע רשעים אין די שטאט. דער גוי וויל דאס נישט פארשטיין. שרייסט דאך ביסט א איד, ביסט האולי, רייט? יעצט, מיט דעם קאנטינענטל האט שוין סאטמאר געהאט אסאך מאל צו טון, ס'איז נישט די ערשטע מאל, מ'האט שוין געהאט אסאך מאל צו טון מיט אים. ר' משה מנחם טירנאוער דער רב האט געזאגט אז ער געבט א הכשר נאר קאנטינענטל וואס ווערט פארקויפט אין מאנטריאל, און ער האט נישט קיין שום אחריות איינמאל עס פארט אוועק מיט א טראק. האט יענער געטענה'ט, איך פייף דיר אן, האסט געגעבן א הכשר, ס'שטייט דערויף דיין נאמען, און איך קען טון דערמיט וואס איך וויל. געווענטליך ארבעט אזוי אז ווען מ'איז אן עזות פנים פאר א רב, אז די רב איז אייביג גערעכט, חוץ אז ער מאכט משכב זכר, דעמאלטס איז ער נישט גערעכט, ווייל דאס שטייט בפירוש אין חומש. אבער דאס איז א שיקול הדעת. ס'איז דא וואס האלטן אז נאר די הכשר איז אין מאנטריאל, אז מ'טראגט עס אוועק איז ווערט בטל דער הכשר, ווייל ס'איז ארויס פון די דזשודיסטריקשאן פונעם רב. און אויך דער רב דארף מאכן אפאר טאלער אויב דו ווילסט עס טראגן ערגעץ אנדערש באצאל דאס געלט. איז געשעהן אזא זאך אז ער האט ווייטער געהאלטן אין איין פארקויפן דאס פלייש, יעצט האט מען אים געכאפט, יעצט וועט ער באצאלן א ריכטיגע פרייז, יעצט וועט זיין פרייליך מיט אים, און דאס איז וואס ס'געשעהט אלע יארן, די בעלי בתים האבן היינט נישט קיין מורא גארנישט צו טוהן. פארוואס? ווייל דער רב האט אויך נישט קיין מורא, נאר דער בעל הבית איז פארכאפט אין געלט האט ער נישט קיין מורא צו מאכן א גנב'ישע שטיקל, דער רב איז פארכאפט אין זנות האט ער נישט קיין מורא צו כאפן די אייגענע שוויגער כאטשיג זי איז אלט ווי זיין ווייב, קען זיין זי איז אביסל שענער פון זיין ווייב, קען זיין זי גייט נישט מיט א גאטש אויפן קאפ, אבער ס'איז די סעים טינג, עניוועי, איז לאמיר אהער נעמען א זאך, אונז האמער א זאך פון א חזקה, יעדע זאך גייט אויף די חזקה. אז מען כאפט א מענטש דריי מאל אויף א זאך איז ער שוין נישט מוחזק מער אז ער איז אן ערליכער. וואסערא חזקה האבן די רבנים היינט אז זיי געבן אונז כשר'ס און פארוואס זאלן מיר אונז זיי טראסטן און פארוואס זאלן מיר אונז עסן אויף זייער ווארט? דיס איז וואט איים טרייאינג טו עקספלעין פאר יערס, איך טראסט זיי גארנישט, מען טאר נישט עסן גארנישט וואס א רב געבט א הכשר, שיניעווער רב פלעגט זאגן אז ס'איז דא א הכשר אויף א זאך איז א סימן אז ס'איז דא חששות דערויף ממילא דארף מען נעמען א הכשר. ווייל נארמאל פארוואס דארף מען נעמען א הכשר? אויב יענער איז באגלייבט אויף וואס דארפסטו א הכשר? איז די תירוץ איז אז ער איז נישט באגלייבט און שוין דאס איז עס. יעצט אויב ער איז נישט באגלייבט האט ער טויזענטער וועגן וויאזוי ער קען אריינברענגען טרייפות. יעצט כ'האב ענק פארציילט כ'האב געהאט א פעטער ער האט געהייסן נחום, פעטער נחום. ער איז געווען א משגיח פאר ר' יעקב לאנדא אין בני ברק. ער קומט אמאל און ער זאגט פאר רב, רב לעבן איך וויל אייך עפעס זאגן, איך מיין מען פארקויפט מער פלייש וויפיל מען ברענגט אריין, פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר, זאגט ער איך האב א גאט פילינג, איך מיין איך בין א משגיח, איך דריי מיך אין סטאר פון אינדערפרי ביז ביינאכט, איך האב טאקע די שליסל פון דעם פרידזשידער אבער סאמטינג טעלס מי, ליבי אומר לי אז מען פארקויפט מער פלייש וויפיל מען ברענגט אריין, ס'טייטש איז אז ס'איז דא טרייפע פלייש אויך. סאו קיצור, רבי יעקב לאנדאו גייט דארטן ווי ס'איז לעבן דעם סטאר, ס'איז נישט קיין סטאר, ס'איז געווען א גאנצע פעקטארי, ס'איז אין שיכון סאטמאר, ביי די עק פון שיכון סאטמאר, איז דארט איז געווען א פרייע פלאץ, און דארט איז געווען דאס שטח הפקר, קיצור, ער קלאפט אריין צו א אינגערמאן אכטע ניינע ביינאכט, ער איז געווען דארט מיט זיין ווייב, און ער זאגט. א גוט יאר, איר קענט מיך? זאגט ער, יא. ס'איז דאך דער שטאטס רב, וואס זענט איר געקומען דא? זאגט ער, איך וויל שלאפן דא ביי ענק אין סאלאן היינט ביינאכט. זאגן זיי ביידע, פששש, פארן רב געבן מיר אונז איבער אלעס, אונזער בעדרום, אלעס געבן מיר איבער. זאגט ער, ניין, איך וויל צוויי זאכן, נאמבער וואן, קיינער טאר נישט וויסן, זאלסט קיינעם נישט פארציילן, דעם טעלעפאן וואס דו האסט געב עס מיר אין די האנט. און נאמבער טו, איך וויל שלאפן אין סאלאן, איך וויל נישט שלאפן ביי ענק, איך וויל עטס זאלטס אויך דא שלאפן, ווייל אז עטס וועטס גיין שלאפן ערגעץ אנדערש וועט מען זיך גראד פרעגן וואס עפעס ביסטו נישט אינדערהיים מיט דיין ווייב, שוין. און עס איז אזוי געווען, רבי יעקב לאנדא האט אים געגעבן דארטן א בעט. וואס איז עס ער געברויכט א בעט ער האט געזאגט א טשעיר איז אויך גוט רבי יעקב לאנדא האט געשלאפן אין סאלאן און די פאר פאלק האט געשלאפן אין זייער בעדרום שוין נאכדעם איז געשען אזוי שיב השי י וחצי הליל לו עניני נורו נורו עלילו עניוועי ס'איז געקומען אינמיטן די נאכט בחצות צו כחצות און ס'איז געקומען א טראק. ער האט זיך אראפגעשטעלט אויפן פארקינג דארטן, סאיז געווען א שטיקל שטח הפקר ארום דעם בילדינג, סאיז נישט נאר געווען א סטאר, סאיז געווען א גאנצע בילדינג, האט ער זיך אראפגעשטעלט דארט, און דורכן קוימען האט מען אריינגעווארפן טאנס און טאנס אוו פלייש, געקומען די טראק מ'האט אלעס אריינגעווארפן דורכן קוימען, און מען האט נישט געדארפט אפילו ארויפקריכן, ער האט געהאט א שטריק, ער האט זיך צוגעבינדן צום פעקל און אזוי האט ער אראפגעווארפן פלייש. און רב לאנדא האט עס געזעהן, דא רעדט מען נאך רבי יעקב לאנדא, נישט רבי יהודה לאנדא, רבי יעקב, און האט געזעהן וואס עס גייט דארט נעבעך פאר, קיצור ער איז ארויס, ער האט זיך געכאפט אין די אקט, און וואס האט ער געטוהן? ער האט געטוהן! נעקסטן אינדערפרי איז געווען גאנץ בני ברק אנגעשווארצט, הישרע ההשגחה. מען האט אים געכאפט מיט נבילות. ס'איז געווען לעבעדיג, שטעלטס ענק פאר. דער סוף האט זיך אויסגעלאזט פון דעם איד, אז דעמאלטס האט מען נישט געקענט זאגן דער רופא איז א ליגנער, נאנאנאנא, דעמאלטס האט רבי יעקב לאנדא געזאגט, הישרע ההשגחה. איז נישט דא מער קיין השגחה, קיינער איז נישט געגאנגען מער קויפן, דער איד איז געגאנגען, ער האט געמוזט פארקויפן דעם סטאר, און האט אויך געמוזט אוועקגיין פון דארט אויף חוץ לארץ, ווייל אין ארץ ישראל האט אים קיינער נישט געטראסט מער. און ער האט זיך געוואנדערט און געוואלגערט יארן יארן יארן. און איז נישט אנגעקומען צו גארנישט. דאס איז געווען אן אמאליגער רב, קודם אז ער האט געזאגט ס'איז נישט גוט, ווייסט מען ס'איז נישט גוט, למעשה היינט ווען א רב זאגט ער אז ס'איז נישט גוט, לאכסטו דיך אים אין פנים, אה, האט זיך אוודאי צוקריגט, ער האט נישט באצאלט דעם הכשר געלט, אזוי פלעגן זיי דאך טון, מ'האט נישט באצאלט, האבן זיי געזאגט כ'על כ'על אראפנעמען דעם הכשר, אה, ס'איז פעיק פאוני פראוד. איך האף אז איצו וועט נישט קענען פישן אסאך יארן און אונז צוקוקן וואסערע חורבן ער מיטן עלעגאנטער מיטן דעם דיין דארטן דעם מילך קעסטל וואס ער רופט פרויען מילך קעסטלעך איר ווייסט איר ווייסט ווי שטארק ס'האט נושא חן געווען זיין מילך קעסטל? גיי און פארצייל א איד דערציילט מיר אז זיין זון האט געזען יעצט

צוריק ברענגען? איך וויל וויסן וואס דו דארפסט אלץ צו דעם האבן. אזוי ווערט געברענגט איבער ס'קומט ראש השנה שטייט פון ישיבה'צע דאס וואס דו האסט געזינדיגט, דו האסט דאך אליינס אויסגעפיקט דעם וועג צו גיין, וואס ווילסטו? דער אייבערשטער האט עס דיר נישט אויסגעפיקט, יו פיקט איט יורסעלף. פרעג דער אייבערשטער וואס ער וויל און ער שיקט דעם מענטש אראפ און יו טריי דע בעסט. איז למעשה געט דיר דער אייבערשטער מיט אלעס וואס דו פארלאנגסט, וואס דו דארפסט האבן צוגעהערט צו די מין עבודת השם וואס ער פארלאנגט פון דיר. האב מיך אסאך מאל געפרעגט, ווען דער אייבערשטער געט דיר א טשויס, וואס וואלסטו געוואלט ווערן? זאג איך, וואס הייסט וואס? איך וואלט געוואלט ווערן א אהרן טייטלבוים אדער א מענדל דער ראבע חזיר? די חברה זענען דאך א באבדעלע, זיי האבן נישט קיין מורא פארן אייבערשטן, את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים, אז א תלמיד חכם דארף אויכעט מורא האבן פארן אייבערשטן, ביי אונז, זיי האבן נישט קיין מורא, אהרן בשאט נפש שעמט זיך נישט צו זאגן אז מען זאל ווייטער טראגן די פלייש, הגם מ'האט אים געזאגט ס'איז אריין געגאנגען א לעבעדיגע הינדל און א לעבעדיגע הינדל איז אפילו באלף לא בטל אז ס'איז א בריה באט הי דאזענט קעיר און ווילסט עפעס וויסן ער האט אזא מזל ווי א גוי א גוי גמור האט נישט אזא מזל ווי ער וואס איז די גרויסע מזל וואס ער האט ער האט א מזל אז יעדער האלט מיט אים עוועריבאדי איז וויט אים נישט עוועריבאדי מען רעדט די באמעס אלע זענען מיט אים און רוב מנין און רוב בנין זענען מיט אים ווען ער זאל היינט אריין קומען אן הויזן און אן אונטערהויזן אין בית מדרש וועט אים קיינער נישט זאגן קיין ווארט. ער איז רעבע? ראשכבה"ג? איז אז מען פרעגט מיך אין הימל וואס איך וויל זיין, איך וויל זיין אדער א מענדעלע חזיר איך זאל קענען מטמא זיין אלע בחורים און מען זאל גארנישט טון, איך זאל קענען ווייטער עפענען א ישיבה, מען זאל אים שיקן אויף אנטווערפן, פון אנטווערפן וואלט מען אים געשיקט צוריק אויף ברוקלין, דאס איז די בעסטע זאך, מ'וועט אים גארנישט טון, מ'וועט אים נישט איינזעצן, מען וועט אים גארנישט טון, מען וועט אים אפילו נישט נאכשרייען אין די גאס מענדעלע ראבע. און למשל אהרן טייטלבוים, ער קען אויך טון וואס ער וויל, דער מענטש זיצט. ט אויף מיליאנען ער רייט אויף מיליאנען ער רייט אויף כלל ישראל און ער טוט וואס ער וויל און מ'האט מורא צו זאגן א ווארט ווער וועט אים זאגן א ווארט מי יאמר לו מה תעשה יעצט זיין טאטע איז אויך געווען דער זעלבער שייגעץ נאר זיין טאטע איז געווען אביסל עלטער פון אים ווען מ'האט אים געכאפט מיט אלע שייגעץ שטיק און ער איז געווען א רב און ער האט זיך ער האט געהאט א ניבול פה'דיגן מויל זיי זאגן איך האב א ניבול פה'דיגן מויל דער סיגעטער האט געהאט א ניבול פה'דיגן מויל צוזאמגערעדט אויף אלע ערליכע אידן יעדן אוועקגעמאכט. נאכאמאל זיי האט דעם אייבישטער נישט אוועק געמאכט, זאל מען קומען זאגן שולחן ערוך שטייט אזוי, זאגט ער וואס די שטודענטן זאגן וויל איך נישט הערן, דו טיפש דו האסט דאך געקענט זאגן בעסער וואס דער אייבישטער זאגט וויל איך נישט הערן, מען ברויך גארנישט טוהן, דאס איז אן א גרויסן עולם א גרויסן פאלאוער, קוק וואס איז געווען אין מלכות בית יהודה און מלכי ישראל, און וואס איז געווען דארטן, ס'איז געווען דארטן אז זיי האבן געלאכט פון אייבישטן בשאט נפש אין פנים און קיינער האט גארנישט געזאגט. עניוועי, סא דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם און מען קען גארנישט טוהן צו דעם. מען קען נישט טון, ס'קען נישט יעדער ווערן א רב, ס'קען נישט יעדער זיך נעמען פסק'נען, און ביז דער אייבערשטער וועט נישט רחמנות האבן אויף אונז, זעמיר אויף צרות, האמיר איין ברירה נישט צו עסן, אדער האמיר נאך א ברירה צו עסן, אין ארץ ישראל קענען דאך נישט די פרויען הלכות תרומות ומעשר און די אלע זאכן, איז ווען א פרוי גייט קאכן, הייבט זי אויף די זאך און זי געט א זאג, דאס איז אויפן בארד פון חזון איש געב איך תרומה, דאס אויפן בארד פון חזון איש געב איך מעשר, און זי געט אראפ דארט א שטיקל, ווייל היינט. וויבאלד ס'איז נישט דא קיין כהנים מיוחסים. איז כל שהוא פטר'ט אויכעט. כ'בין געווען גראדע אויף א פלאץ אין אה וואו מ'מאכט וויין, און דארטן האט מען טאקע אראפגעגעבן איינס פון צען, ערליך, מ'האט ארויסגעגאסן אויף די פלאר וויין און וויין און וויין, עס איז געווען דארטן רבי טוביאס, און מען האט דארט אזויפיל וויין אויסגעגאסן, איך האב זיי געזאגט אזוי, איך בין נישט קיין מורה הוראה, און אין ארץ ישראל'דיגע הלכות קען איך נאך ווייניגער, ווייל איך בין פון אמעריקע, און ס'איז נישט דא תרומות, און ס'איז נישט דא מעשר, און ס'איז נישט דא ערלה, ערלה איז א מחלוקת אין חוץ לארץ און נישט, נישט דא די אלע זאכן, נאר איך האב געוואלט פרעגן א דאמב קוועסטשען, איים נאט סאו סמארט באט אייד לייק טו עסק א סטופיד סילי קוועסטשען, ס'איז דאך נישט דא קיין כהנים היינט, סאו איז דא תרומות? עס איז דא מעשר, זייער פיין, פארוואס געט מען נישט די מעשר פאר מעשר עני, פארוואס געט מען עס נישט פאר ארעמע לייט, נעמט די וויין, עס קומט דיר דארט צאם לאמיר זאגן טויזענט גאלן צי פינעף טויזענט גאלן א סיזען, געב אזויפיל ארויס אין די מארקעט אן קיין געלט, זאגט מיר דער רב טוביאס ניין איר מוזט פארשטיין, זאג איך איך פארשטיי זייער גוט, ווייל דעמאלטס וועט איר אויך נישט האבן קיין דזשאב, ס'איז זייער גוט, איך קען די בולשיט וואס מען פירט ארום כלל ישראל קען איך גוט, איך האב געמאכט א מקווה פאר מוהרא"ש ר' לעזער שלמה שיק. ער האט געוואוינט אין יבניאל. איז דארטן אונטן פון יבניאל איז אין טבריה איז דא דארטן א דיסטריביושען וואס מען דיסטריביוטעט ס'הייסט צמח אזוי ווי דער צמח אזוי ווי דוד'ל צמח דארט איז דא ריזיגע ריזיגע גרויסע בילדינגס און דארט ברענגט מען אריין אלעס די הארוועסטינג פון יעדן פרוכט און פון יעדן פירות. און פון יעדן וועדזשטעבלס, און וואס מען טוט מיט דעם איז, וואס מען האט געטוהן מיט דעם איז, און מען האט גענומען די אלע זאכן און מען האט זיי אוועקגעווארפן. שוין, האב איך דעמאלטס אויך געזאגט, איך פארשטיי נישט, יעצט האמיר אזויפיל ארעמע לייט, זיי האבן נישט דורך צו לעבן דעם טאג, וואס ווארפט עטס אוועק? דאס איז קיין שום זאך דא נישט מן התורה, אפילו שמיטה וואס דער חזון איש איז געווען געפערליך, שמיטה איז מן תורה מן התורה! ס'איז דא וואס האלטן אז ס'איז נאר מדרבנן, ס'איז דא וואס האלטן היינט איז בכלל נישט שייך ווייל ס'איז נישט דא קיין יובל, די גאנצע שטיק וועלט, ס'פארפירטס נישט, איך האב עס לענגסט פארגעהאלטן וועגן שמיטה אויכעט, האבן זיי מיר געזאגט הרב נחום איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, נישט פופציג פראצענט, נאר הונדערט פראצענט גערעכט, מ'מוז מאכן א חורבן פון גאנץ ארץ ישראל שמיטה, דער אייבערשטער זאגט. פון דעם איז דא דריי שיטות, ס'איז דא איין שיטה אז היינט איז עס שייך פונקט אזוי ווי אייביג, ס'איז דא א צווייטע שיטה אז ס'איז היינט בכלל נישט שייך ווייל עס איז נישט דא קיין יובל, און ס'איז דא א דריטע שיטה וואס איז יא שייך אבער נאר מדרבנן. נו, אויף מדרבנן איז נישט מחויב אוועקצואווארפן אזוינפיל געלט, דארף נישט אויסגעבן כל ממונו, איז במילא איך בין נישט אזוי פארקאכט אין די גאנצע זאך, איך אליינס פאר מיר בין זייער אפגעהיטן, איך בין נישט געפארן שמיטה יאר, איינמאל איז מיר יא אויסגעקומען כ'האב געמוזט פארן וועגן מקואות, האב איך נישט געגעסן גארנישט. איך בין ארץ ישראל, איך האב געקויפט קענס פון חוץ לארץ, ס'איז דא דארט צו קויפן אין אלע סטארס, אבער איך זאל איבערקערן די גאנצע וועלט און זאגן מען מוז, מען מוז, מען מוז, ניין מען מוז נישט, מען מוז זען אז אידן זאלן האבן צו עסן, דאס אלעס וואס מען מוז. עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריינגיין ווייל איך האב שוין, פאר די דרשה וועל איך שוין האבן צו הערן אפאר וואכן, נאר איך האב ענק אלע אין בוידעם, איך זאג ענק נאך וואס שטייט אין ראשונים, ווילאנג איך ברענג ענק ראשונים קענט עטץ זאגן וואס עטץ ווילטס, לאמיר יעצט גיין ווייטער. איז דער צמח, דאס איז אין טבריה, זיי האבן אנגעהויבן צו אדאפטן מיין פאליסי, איך דענק נאך ווי היינט, ס'איז געווען וויאזוי הייסט עס נאר, מאנגא, מ'האט געברענגט טראקס און טראקס פון מאנגא, האב איך זיי געזאגט געבט עס פאר ארעמע לייט, איז געווען דארט איינער וואס ער הייסט אבנר סלאמי, ער איז א איינוואוינער ביים מהרא"ש, ביים מהרא"ש האט ער דארט א דירה, זייער א וואוילער א ערליכער, ער האט געפירט די מקווה, נישט קיין חילוק, ער האט געמיינט אז וויבאלד ס'איז דארטן דא וואסער אינעם גארטן קען מען עס אריינלייגן אין מקווה, זאג וועל ער טא געהארגעט און דער מהרא"ש האט מיר געזאגט נחום איך לאז דיך נישט ארויס דו גייסט שוין איבער מאכן מיין מקווה איך האב געזאגט יא איך בין מיט געפארן איך האב עס איבער געמאכט מ'איז געזעצן אויף זיבן חדשים איך האב געמאכט א מענער מקווה איך האב געמאכט א פרוי מקווה איך האב אויך געמאכט א כלים מקווה דאס נוצט מען ביז צום היינטיגן טאג היינט וואלט איך מורא געהאט עס צו גיין זיך אומקוקן צו עס עקזיסטירט ווי עס דארף צו זיין ווייל מען האט זיך דארטן שוין געהארגעט אויך דארט איז דאך רוצחים עס איז דאך גלעד. נפישי רוצחים, איז דער דער מנכ"ל וואס דער מהרא"ש האט אים אייביג איינגערעדט אז זיין זון משה איז דער גרעסטער שייגעץ וואס גאט האט באשאפן אויף די וועלט, איז דער מהרא"ש האט געהאט דארטן א מענטש וואס איז געווען א רמטכ"ל אין צבא, איינער זעהר א שטארקער מענטש, ער האט עס געפירט זייער גוט, און ער האט געזעהן אז דער מהרא"ש האט געגעבן פאר משה'ן אז ער זאל זיין א רבי, האט ער גענומען א שפיז, א מעסער, האט זיך אריינגעשטאכן און האט זיך געהארגעט, הי גאט מיקסט אפ. און פארשטיי נאר וואס דא טוט זיך. דא האט מען אונז געזאגט ס'זענען גרויסע שקצים. אזוי ווי אין וויזשניץ. אין וויזשניץ איז אויך געווען אזוי. דער רבי האט געזאגט איך האב נישט נאר איין זוהן. ער האט נאר געהאט מענדעלען. דער ליגנער. דער בלאפער. ער האט נישט געכאפט וואס ער טוט. אז דו נעמסט קינדער און דו לערנסט אויס אזאלעכע בלאף. גייען זיי דיר נישט גלייבן מער שמע ישראל אויך נישט. גייען דיר נישט גלייבן מער גארנישט. דער משוגענער. גערופן דעם עולם, איך האב איין זון ער הייסט מענדעלע, סא וואס איז געשען יעצט אז ס'איז דא נאך א זון, ווער האט דיר געברענגט, ווער האט דיר געברענגט דעם זון, דער איז א ממזר פון די גאס אדער וואס, ווייסעך וואס, נישט דא אזא בלאף ווי חסידות, ס'איז דא יעצט איז דא אזוי, ס'איז געשטארבן דער סאדיגערער רבי איז געשטארבן, זיך ביטער געפלאגט, געווען סיקסטי פייוו יערס אולד און נעבעך געשטארבן, א מולטי מיליאנער ר' חיים משה'ס איידעם, און ווען ס'איז געקומען די צייט אויף, ער האט זיך זייער שטארק געפלאגט די לעצטע צוויי יאר, ביי אים איז שוין געווען ווי מען זאגט א מצוה דער טויט, יעדער האט עס געזאגט. יעצט דא איז דא א מאמע וואס זי מישט זיך אריין אין אלעם, זי איז חיים משה'ס טאכטער און זי מיינט אז זי מעג זיך מישן אין אלעם, ס'איז דא א צוואה פונעם טאטן, הגם איך וויל רעאגירן אז די צוואה האט געדארפט זיין א מענטש וואס האט נישט געהאט קיין שכל עס צו שרייבן, און זי טענה'ט טאקע אז ער איז געווען דעמאלטס אונטער היי היי היי היי היי מעדיקעישאן און ממילא איז ער נישט ריספאנסיבל אויף וואס ער האט געשריבן, און ס'קען זיין, איט קאוד בי איטס טרו, ער האט גענומען א צוצאקער פון פיר און צוואנציק און אים אוועקגעגעבן אלעס. אמת. וואס ער האט נישט געכאפט איז אז ער איז געווען קיין באלעבאס אויך נישט אויף דעם, וואס איז געווען איז אזוי, ריזשען האט זיך אנגעהויבן צו בויען, יעצט ריזשען ווי עס איז באקאנט זיי מאכן זיך איידל און זענען שמערל און דרעדל זענען אזאלעכע רוצחים אז זייער גלייך איז נישט דא, דער שיניעווער רב איז געפארן אויף ארץ ישראל, און געהייסן האט עס אז ער פארט וועגן די טורקיס, ווייל מען האט אים געזאגט אז אין ארץ ישראל עסט מען די גרויסע טשיקנס, און ס'איז דא פונעם הייליגן קאמארנער אין חומש. זאגט ער אז די גרויסע טשיקנס דאס איז נישט אונזערע מסורת און דאס איז טריפה. איך האב אמאל געוויזן דאס פארן טאהשער רבין ווייל ווייסט דאך אליינס טאהש האלט זיך דאך קאמארנע שמארנע קאמארנע און טאהשער רבי האט עס געקוקט האט עס אפאר מאל איבערגעקוקט און ער האט מיר קיינמאל נישט געענטפערט אויף דעם דער הייליגער קאמארנער זאגט אז ס'עסט עס עסט טרייפות דאס איז די טוירקי קענסט זאגן עס איז געווען נאך א מין טוירקי איך ווייס נישט איך האב געזאגט דעם טאהשער רבין אויף דיר ליגט א פליכט זאלסט עס מברר זיין ווייל דו ביסט דאך דער באטרעפנדער דו האלטסט דאך קאמארנע איז קאמארנע, זאג מילא אונז האבן נישט אנגענומען אלעס פון ר' אייזיקל קאמארנע, מ'האמיר אפילו נישט אנגענומען דאס איך בין ר' יצחק אייזיק פון זידיטשויב, מלאכים און שרפים ציטערן פאר מיר, אונז האמיר נישט אנגענומען דאס אלעס, אקעי אדער יא אדער נישט, כ'ווייס נישט, אבער ס'נישט קיין גרויסע נפקא מינה, ער געווען אן ערליכער איד. איז געגאנגען דער שיניעווער רב, ער איז אראפגעפארן, האט מען געזאגט עדות פארן דברי חיים אז מ'עסט עס אין ארץ ישראל, האט ער געשיקט דעם זון, גיי באקוק, אדרבה, ער האט אים אויך געשיקט וועגן די תפיסה שמועלן. נישט קיין חילוק. ווען נישט איז ער געפארן סתם אויף ארץ ישראל, יעדער איד, איז געווען דער ווינטש פון יעדן איד ער זאל זיין איינמאל אין ארץ ישראל, און שוין, ער איז געפארן. איז וואס האבן זיי געטון? אזוי ווי עס איז דאך געווען, דער הייליגער דברי חיים האט דאך צומאלן דעם גאנצן ריזשענער הויף, איז ער געגאנגען און זיי האבן געדינגען א גוי אן אראבער, און זיי האבן געגעבן א פיקטשער פונעם זון פון דברי חיים, און זיי האבן געזאגט ווען ער וועט פארן מיט די שיירה זאלסטו אים שיסן, און אזוי האט ער געטון, אים געשאסן און געהארגעט אויף טויט, די איינציגע פראבלעם איז געווען אז דאס איז נישט געווען דעם דברי חיים זון, דאס איז געווען א איד א ירושלימ'ער איד. ער האט אויך געהאט א רויטע בארד, און וואס פארן אראבער האט מען אנגעזאגט אז ס'וועט קומען א איד מיט א רויטע בארד אויף מירון זאלסטו אים הרג'נען. אבער אונז זעמיר איידעלע מענטשן, איידל איידל איידל איידל איידל, דאס איז ביאן. האב איך שוין פארציילט די מעשה מיט ר' נפתלי חיים אויך, געגעבן אמאל א קמיע און דארט האט מען אריין געשריבן ניסן באק און א מיידל איז נאבעך געווארן קראנק אויף די נערוון האט ער איר געגעבן א קמיע זי זי האט שטארק געוויינט אז זי האט זיך געשטעלט פארן הויז פון ר' נפתלי חיים שוין האט ער געזאגט איך וועל דיר געבן א קמיע אבער איין זאך נעם איך מיך אויס מיט דיר קיינער זאל עס קיינמאל נישט עפענען ווייל טאמער עפענט מען עס וועט עס קיינמאל מער נישט ארבעטן איך וועל דיר נישט קענען געבן א צווייטן. שוין, בקיצור די חסידים דארטן זענען געווארן זייער באגייסטערט פון אזא מעשה, זי איז געזונט געווארן, האבן זיי נישט געוואוסט וואס צו טון, האבן זיי געכאפט דאס מיידל און זיי האבן עס איר אראפגעריסן און מען האט עס געעפנט, שוין, זי האט אויפגעהערט צו ארבעטן, דאס מיידל איז משוגע געווארן צוריק, און ס'איז געשטאנען ניסן באק, האט מען געפרעגט וואס איז דאס, דאס איז א שם ניסן באק, זאגט ער, דאס איז אזא מין קליפה טמאה. פארוואס ווערט א מענטש משוגע? ווייל ס'כאפן זיך אין אים אריין די חיצונים. דער ניסן באק איז אזא קליפה טמאה אז פון זיין נאמען לויפן אוועק די חיצונים. און דאס איז געווען ביאן, דאס איז געווען ריזשען, דער האט געבויעט די ניסן באק שול, ס'איז געווען די באקאנטע גרויסע שול ניסן באק, פארשטייסט? זיי האבן זיך געהאלטן פאר איידלע מענטשן אבער די גרעסטע רשעים און רוצחים. און ס'האט זיך טאקע אויסגעוויזן, יעצט האט זיך, דער טאטע האט איבערגעלאזט פאר דעם קינד אלעס, האט זיך אויסגעוויזן אז זענען געהעריגע געהעריגע רוצחים. וויאזוי האט זיך עס אויסגעוויזן? מען רייסט זיך ארום אויף טיש און אויף בענק, מען איז אריין אין בני ברק אויבן ווי ס'איז דא דארטן די בילדינג, דאס איז העכערן בית מדרש, און נאכאמאל, כ'וויל ענק זאגן ס'איז נישט זייערס, איך געדענק איך האב געארבעט ביי מיסטער וואסנער, מען האט אנגעהויבן צו בויען ביאן, איז געקומען די אלע אנדערע רעבעס און זיי האבן געטענה'ט און וואו זעמער איצט? זעמער זיך דאך אויך רוז'ינער אייניקלעך. ס'איז געווען א הסכם ביים ביאנער רבי אין שטוב, איך געדענק עס, ס'איז געווען א הסכם אז מען גייט יעדן וואס ער איז פון די רוז'ינער גזע געבן. די אנדערע האט ער, מ'מאכט א מלוה מלכה, צוטיילט מען עס אויף פיר און יעדער באקומט פון דעם, און אזוי האט אנגעהאלטן יארן לאנג און מען האט זיך נישט געקריגט. יעצט. זיין טאטע, דער וואס איז יעצט געשטארבן, זיין טאטע איז געווען א באס דרייווער, ער איז געווען א איינפאכער באס דרייווער, ער האט געדארפט האבן פרנסה, ער האט געמאכט קינדער און ער האט געהאט אן אבליגעישן אז מען מוז זיי אויסהאלטן, איז ער געווארן א באס דרייווער, ער האט געארבעט אין א ישיבה אלס א מלמד און ער איז געווען דער באס דרייווער אויך, עס האט אים גוט געפאסט. למעשה שפעטער אז. ס'האט זיך געדרייט אזוי אז זיי האבן זייער שיין מצליח געווען, דער איז געווארן אויס באס דרייווער, ער איז געווארן ממש אן עמטליכער רבי א גאנצן טאג, און ער האט געהאט א גוטן קאפ אויף זיך, ער האט אלעס געדענקט, איך פלעג אריינקומען צו אים, ער האט מיך געדענקט, ער האט געזאגט דו ביסט מיין קאזין, פרעג איך אים וויאזוי בין איך דיין קאזין, איך האב געוואוסט נאר איך האב געוואלט זען צי, זאגט ער ביסט מיין קאזין ווייל איך בין אן איידעם ביי רבי יענקל פעלדמאן, נישט ביי חיים משה נאר ביי זיין טאטן, און דו ביסט דאך א משפחה. ריכטיק. און שפּעטער, ווען דער יעצטיגער, דער וואָס יעצט אַוועק איז געוואָרן רבי, האָט ער מיר געזאָגט, דו ווייסט, דו ביסט אונדזער קאָזין? געפֿרעגט, ווי אַזוי? האָט ער מיר געזאָגט, דעם זעלבן ייִחוס. אַלע קענען דעם זעלבן ייִחוס. עניוועי, איז געווען אַ גאַנצע זאַך, אַז מע האָט אָנגעדרייט, מע האָט געטאָן, מע האָט געמאַכט. ס'איז געווען רוצחים, ס'איז געווען איינפֿאַכע רוצחים. ווען ס'איז געקומען, אַז מע האָט געטאָטשט זייער עבודה-זרה, זענען זיי געוואָרן רוצחים. איי! איז ס'שטייט דאך אין די תורה מ'טאר נישט הרג'נען, דאס איז נישט ווי מ'רירט אן אונזער עבודה זרה. און אזוי האבן זיי זיך געמוטשעט און זיי האבן געבויעט און ס'איז שיין מצליח געווען, ביהמ"ד אויך מורא'דיג שיין מצליח, איך געדענק נאך ווען ביהמ"ד גייט קוים דארטן א קליין בית מדרש איז געקומען בעטן אז מ'וויל אים נעמען צו זיין רבי, קוים האט מען גענומען זיין עלטערן ברודער, זיין עלטערע ברודער האט געארבעט אין נאס"א, ער איז געווען א קאפ שטיק, און ער האט גראד אנגעהויבן צו מאכן זיינע מאדערענע זאכן, ווייסט ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין א חסידות אזוי, ער האט געוואלט ס'זאל זיין שטודירן און וואטעווער איט איז. און דער עולם האט אים אויסגעטרייט פאר איין שבת און זיי האבן אים צוריק געשיקט מיט א סטעמפ ער זאל זיצן אינדערהיים. שפעטער יארן שפעטער האט מען גענומען דעם יונגערן ברודער און ער האט זיך גאנץ פיין אויפגעארבעט ווייל ער איז מער א פרומער ער איז מער מער א שוי איז ער געווארן רעבע. יעצט אז ער איז געווארן רעבע קומט יעצט אויס אז אלע חפצים וואס עס געהערט צו בית ריזשין די בנינים אלעס איז א פערטל שותפות. ביאן, סאדיגור, און נאך צוויי. ווי קען קומען א איד און זאגן איך געב אלעס איבער פאר דעם יונגסטן זון? דאס איז א חוצפה שאין כמוהו. ווען דער יונגסטער זון וואלט געווען א צדיק יסוד עולם, און די עלטערע זין וואלטן געווען מחלל שבת, זאגט די גמרא אז איינער איז א מעביר נחלה, זאגט די גמרא זאל מען וויסן, אין רוח חכמים נוחה הימנו, פארוואס? ווייל אז דער אייבערשטער האט אים באשערט אז ס'זאל זיין זין, איז וויל דער אייבערשטער אזוי, דו קענסט נישט איבערמאכן דעם אייבערשטנ'ס ווילן, דעטס איט. איז למעשה, זיי זענען אלע ערליכע, זענען ביזנעס לייט אזוי ווי דער טאטע, די אויב אויב צו זיין א ביזנעס מאן איז א פראבלעם, דער טאטע איז אויך געווען א ביזנעס מאן אלע יארן, ער איז געווארן רבי ערשט ניין צען יאר צוריק ווען זיין טאטע איז געשטארבן, סאו וואס ווילט עטס פון דעם אינגערמאן, וואס ווילט עטס פון די אנדערע, יעצט איך נעם מיך אן פאר אלע, ווייל זיי זענען אלע מיינע קאזינס, אויב אונז זעמער קאזינס זענען זיי דאך אלע מיינע קאזינס, רייט? רייט. אנלעס ס'דא א מולדת חוץ אזוי ווי ס'דא אין סאטמאר ביי דעם זאלי קאזין, אבער ס'איז נישט דא. עניוועי, זענען דאך אלע אונזערע קאזינס. אזוי ווי זענען אלע אונזערע קאזינס, נעם איך מיך אן פאר אלע מיינע קאזינס. איז זי טענה'ט די מאמע אז ווען ער האט דאס געשריבן, זי וויל זען א כתב יד פונעם צוואה. ס'איז נאר דא איינער וואס האט עס פארגעשריבן.

שטימט דאך וואס מען האט אים געטוישט און ער קען נישט אויפנעמען קיין מענטש, איז למעשה האט זי געטענה'ט די זעלבע, די מענטש איז געווען חרוב קראנק און מען קען אויף די צוואה נישט בויען גארנישט, און ס'איז געווען מסתם הינטערהעצערס אויך אזוי ווי ביי יעדן רעבן, איך געדענק איך האב געשריבן פאר חיים משה'ן אמאל א בריוו, כ'האב די בריוו און ער האט מיר צוריקגעשריבן, ער האט זיך גע'עקשנ'ט. אז שרול זאל ווערן רעבע, האב איך אים געשריבן א בריוו, ס'איז נישט דיין ירושה און מיש דיך נישט אריין. שרייבט ער מיר צוריק, איך דאנק דיר זייער אז דו האסט מיך אינזין, שקויעך. איך האב געמיינט אז איך מאך לצנות פון אים, ווייל די וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, יעצט מישט מען זיך אין דיין ירושה. סאו וואס גייסטו יעצט טון? ס'נעמט זיך איינער אן פאר דיר? חיים משה, קיינער נישט. וואס האסטו דיך געהאט צו מישן? ר' משה'לע האט געזאגט, איך וויל נישט אז שרול זאל זיין רעבע. אויב ר' משה'לע האט אזוי געוואלט, דעטס היז טשויס, ס'נישט דיין טשויס. עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג די אלע זאכן, למעשה יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, און שטעלטס ענק אלע אויפן קאפ. יעצט אבער צוריק קומען דא. בקיצור, איך האלט אז דער איד האט קיינמאל נישט געהאט קיין רעכט אוועק צו געבן די ירושה, דאס איז נישט זיין, און גראדע דער באיאנער רבי האט זיך געמישט און האט אויך געהאלטן אז שרול זאל זיין רעבע, און שוין, יעדער האט זיך געמישט. יעצט חיים משה, גיי מיש דיך, ביסט שוין אלט און קראנק, נעבעך האסט געליטן פון קאוויד, און גיי מיש דיך ווער ס'זאל זיין יעצט רעבע, דאס באצאלט מען ווען מ'מישט זיך ביי יענעם אין טאפ אריין. האסט געהאלטן ס'אזוי וויכטיג, אזוי וויכטיג. אז די רבי זאל זיין שרול. ער איז א פיינער מענטש אבער איז א אפגעפליקטע בהמה. זיי זאגן אז זיין געלט איז געגאנגען ווייל ער געגעבן איינער קומט זאגן איינער איז קראנק אין שטוב און מען דארף האבן געלט פאר דאקטוירים און ער האט זיך געלאזט קאסטן א האלב מיליאן מיט אלעם און טאגע קאלט. ס'איז בולשיט די גאנצע מעשה אונז ווייסט מען ווי די געלט איז געגאנגען ער האט געבעקט. אלע חזירים. ער האט נישט געהאלטן אז א מענטש דארף זיצן אין דזשעיל, און ער האט יעדן געבעקט, און דאס האט אים געקאסט מיליאנען. צו ער איז געווען גערעכט? איך האלט אז נישט. איך האב אים אליין געזאגט צענדליגע מאל, איך האב אים געטראפן ווען ער איז שוין געווארן עמטליך רבי, האב איך אים געזאגט, ישראל, איף יו נאט גאנא טשעינדזש יור עדיטוד וועסטו נישט פארן גוט. ער איז געווען ביזי, יעדער חזיר איז געקומען צו אים וויינען, ס'איז געווען דער פון קאנאניע, ס'איז געווען איינער שמשון וואלצער, ער האט געארבעט פאר אים. איך האב געזאגט, ווארף אים ארויס, ער גייט פאר דיר נאך געלט? געלט. נו, ס'זעט אויס געלט איז מער ווערד ווי דער אייבישטער. עניוועי, למעשה איז שוין דא היינט א סאדיגערער רעבע, און ס'איז שוין דא מלחמות, מען נעמט שוין די רעבעצן די אלמנה, מען האט זי שוין ארויסגעווארפן פון אויבן פון די שטאקן, זי זאגט דאס איז איר, ס'איז זיי זאגן דאס געהער פאר די ישיבה, וואס איז א חילוק וועמען ס'געהער, זי איז דיין מאמע פארגעס נישט, פארשטייסט? ס'איז געווען א מעשה ביי ר' משה פיינשטיין, ס'איז געווען אמאל פאר א חופה איז צוגעגאנגען א פרוי זי מוז רעדן מיטן רב, זי מוז רעדן, נו אקעי רעד, גייט זי צו שטילערהייט און זי זאגט רב לעבן איך וויל דיר זאגן, דעמאלטס נאך איך האב געהאט חתונה געהאט האב איך מזנה געווען מיט אן אנדערן מאן און דער קינד איז געבוירן פון דעם זנות, איך ווייס עס קלאר, און ר' משה פרעגט איר איבער נאך אמאל, דאך וואס איז געווען, דו ביסט געווען פארהייראט און האסט מזנה געווען מיט א פרעמדע מענטש און פון דעם איז דאס קינד געבוירן, זאגט זי יא. זאגט ער נו, אוי ס'איז שוין באלד יהודה ועוד חצות מ'גייט צו די חופה, ס'איז דורך געגאנגען די חופה גייט צו צו זי נעמט זיך וויינען צו ר' משה זי זאגט רבותי פון וואו האסטו געוויסט איך זאג דיר א ליגנט זאגט ער איך האב נישט געוויסט ס'איז דא א גמרא די גמרא זאגט אז לא מפיה אנו חיים איך גלייב דיר נישט האב איך דיר געזאגט אז עס איז נישט די אמת איך האב נישט ליב די שמיר און איך זאג דיר דעם אמת איך האב קיינמאל נישט מזנה געווען און מנהג געהיטען די אידישע טאכטער און זי האט נישט געקענט אויספיגערן וויאזוי ר' משה האט דאס געוויסט.

פאר מיט די פראגרעמס מיט די געלטער, איך וויל דער עולם זאל וויסן מיט וואס מען האנדלט. ס'איז דא צוויי זאכן, איינס הייסט קאמען קאור, און נאכדעם איז דא אז די אידן האבן געטרייט צו מאכן פשרות מיטן גוי, האט מען געזאגט מיט דאס וועט מען אזוי לערנען און דאס אזוי, און מען האט עס א נאמען געגעבן פערלס. און דעיס איז נאך ארגער ווי די קאמאן קאור, ווייל אין די קאמאן קאור אז מען לערנט עס זעהט מען ס'איז מינות כפירה, געקומען אגודת ישראל מיט נאך אפאר שקצים, זיי האבן געזאגט ס'איז א שאד צו פארלירן אזויפיל געלט, אונז וועלן מאכן פשרה, און מ'האט זיך געפרעגט וויאזוי קענסטו מאכן פשרה, ס'איז דאך דא אזאלכע האטליינס וואס יעדער רעדט דערפון, ס'איז דא א נחום ראזנבערג, אים קענסטו נישט מאכן קיין פשרות, ער לאכט פון אונז.

שוין, האבן זיי עס אויסגעטרייט, יעצט זעען זיי ווי ביטער זיי זענען פארפארן. האט זיך נאך היינט אויפגעשטעלט דער שייגעץ זלמן לייב ביי די סעודת הודאה, און האט מסביר געווען אז מיט א גוי קען מען נישט מאכן קיין פשרות, די שייגעץ, טאמער דו האסט געוואלט מאכן, אונז האבן דיך נישט געלאזט מאכן, איך מיין זאלסט נישט שרייבן נאכאמאל א חרם אויף נחום ראזענבערג, און זאלסט נאכאמאל ארייננעמען ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, דער שייגעץ, לעבאוויטש, זאגן אז ער ארבעט פאר סאטמארע מוסדות, און מען זאל אים ארויסלאזן פון תפיסה, די שמוץ אימער וואס דו ביסט. זאלסט דיך אויסלערנען דאס אלע שייגעצשטיק וואס האט געארבעט ביים רבי זכרונו זכר צדיק לברכה'ס צייטן ארבעט נישט היינט ווייל אונז האמער פאר קיינעם היינט נישט קיין מורא און איך זאג דיר קלאר אז ווען אונז וואלטן נאך געלעבט און געווען גרעסערע עלטערע שוין אין צייט פון רבי זכרונו לברכה וואלט מען צו אים אויך אריין מען וואלט אים אהער גענומען און מען וואלט אים געזאגט דו זאלסט וויסן דו לעבסט אין חלומות דו לעבסט אין דמיונות און מען נעמט געלט פון די גוים און אן די גוים מיינט מען אז מען קען נישט אויסהאלטן די מוסדות. און דעטס איט, אונז וואלט מען אים געזאגט דעם אמת, אונז האבן אנגערופן ברבים, זעהסט דאך איך נעם אויך נישט קיין געלט און איך עקזיסטיר, הע הע הע, ווען באנק לאומי געבט נישט קיין פינף מיליאן דאלער לאון אן א גאראנטי און מען דארף עס נישט באצאלן, אויף דעם חשבון טאר מען נישט גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה, וואלסטו אויך אין ערגעץ נישט אנגעקומען סאטמאר רב יעצט וואס זענען די צוויי זאכן? די קאמען קאור דאס געט געלט פאר. תלמוד תורה'ס פאר מוסדות חינוך, ביז ס'איז געקומען דער בעלזער מסור און ער האט דערציילט פאר די גאווערמענט אז מען לערנט אידישקייט און מען לערנט נישט גענוג שעות לויט די קאנסטעטושען, איז די גאווערמענט האט זיך געמאכט נישט וויסענדיג, זיי האבן עס געלאזט דורכפאלן, נאך איינער, נאך איינער, און זיי האבן זיך געמאכט וויסענדיג. איך הער זאגן אז די גאווערמענט האט געטוישט, די וואן דעטס אין טשארדזש אוו חינוך פון די היימישע מוסדות, האבן זיי געטוישט די לעצטע פאר חדשים דריי מאל, פארוואס? ווייל ווען מען הייבט אן יענעם צו פארדרייען מיין קאפ זאגט יענער אנטשולדיג דו האסט דיינע פראבלעמען ברעך קאפ אליינס לאז אונז ארויס און דעטס איט יעדער האט זיך זיינע זאכן למעשה טוט זיך דא א גאנצע זאך וואס מען זאל טון יעצט לאמיר גיין צוריק אביסל קודם איז געווען קאמאן קאור שפעטער זענען געקומען אפאר מענטשן זיי האבן געזען אז דא גייט זיין צרות ווייל מען מוז דאך לערנען די גוי'אישע זאכן אנדערש געט מען נישט קיין געלט האבן זיי געמאכט א נייע זאך ס'הייסט נישט קאמאן קאור ס'איז א נייע זאך. וואס דאס איז בעיסיקלי אז טאמער ווילסטו שלאגן די מוסדות קענסטו נישט ווייל זיי זענען די וואס נעמען קעיר, גיי שלאג דיך מיט זיי, און דאס איז די פראגרעם, יעצט למעשה ווער שטייט ביי דעם פראגרעם, ס'דא א לויער וואס הייסט אבי שיק, יעצט קומט די חנוכה עד שתכלה רגל מן השיק, דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס איז אן אומגליק פאר כלל ישראל, נאכדעם איז דא איינער וואס הייסט אבי גרינשטיין, אויכעט איינער פון די נעבעך. יא, נאכדעם איז דא איינער וואס ער הייסט חיים דוד צוויבל, דאס איז דער וואס זיצט מיט די גלח מיט די גרויסן גאלדענעם צלם לעבן אים, ער איז דער פירער פון אגודת ישראל, און נאכדעם איז דא איינער וואס ער הייסט משה דוד נידריקמאן, דעי זענען אין די ארגענעזעישאן וואס ס'הייסט. פערלס, שוין, און דעיס איז נישט קאמאן קאור, דעי איז די לייטנינג ראד, מען בויט א גרויסן בילדינג אויף מורא אז די בליצן וועלן אריינגיין אין בילדינג, מאכט מען א לייטנינג ראד פון אויבן ביז אראפ, איז למעשה די נוסח סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער האט אלץ אזוי געהאנדלט, ס'איז געווען אמאל וואס דער שייגעץ, דער טעראריסט משה פרידמאן, ער האט געהאט די סאטמארע גמח, ער האט געזען אז די עף בי איי איז שוין צו נאנט זיי גייען. קענען אים אינדייטן האט ער עס אוועק געגעבן פאר פייערווארקס פייער בעקער שמעקער און פייער בעקער איז טאקע געגאנגען זיצן אויכעט צו ער האט אים פארציילט פארוואס ער געט עס ווייס איך נישט אבער נישט קיין חילוק איך וויל נאר זאגן איין זאך קיינער געט ער נישט קיין פרעזענט פאר גארנישט דאס איז געווען נוסח סאטמאר זיי האבן אלץ געהאנדעלט זיי האבן באגראבן יעדן אבער שטילערהייט ס'איז געקומען א שעה צו מיין חרם קיינער האט נישט געוואלט אונטערשרייבן מענטשן קענען מיך איך בין דאך נישט סתם א ליידיגגייער פון די גאס האבן מיך געקענט און זיי האבן געוויסט אז איך רעד צו די זאך ווייל יעדער איז א געליטענער

בהמות, משל דער שב ם אשר בהיים האט אויך געמיינט ער מוז נעמען א חלק דערין, ער האט א ברודער וואס איז נעבעך א חסר דעת, עס פעלט אים אביסל שכל, האט ער דא א טרעילער וואס ער פארקט אין ווילימסבורג ער האט צוויי, איינמאל האבן זיך די רעדער שוין אראפגעבראכן, נאך גארנישט, סאטמאר האט גענוג אינפלוענס ביי די פאליס און מען לאט אים, איך גיי דורך דארטן ווען איך בין אין ווילימסבורג גיי איך דורך דעם טראק, ער שטייט פאר ווינער בית מדרש, און די קינדער שפילן זיך אונטערן טראק, פארשטייסט? מען לויפט מיט קעטש הייד ענד גאו סיק אונטערן טראק, וואס גייט געשען ווען דער טראק גייט צו געבן א זעץ אראפ תצא רוחו ישוב לאדמתו, עט א קינד חלילה געהארגעט ווערן, נאר וועמען באדערט עס, קינדער האמער אונז גענוג, כ'בין אמאל געווען אין א תפיסה פון רוסלאנד, אבער כ'זעה וויאזוי ס'גייט צו, ס'איז בערך צוואנציג שטאק הויעך, און ס'שטעלט זיך ארויף איינער אויפן צווייטנס רוקן ביז מ'קומט אן ביז ארויף, כאפט זיך אן אויף די וואנט, נאכדעם קומט דער נאטשאלניק, דער הויפט, און ער געבט אונטן א לייט באלב, און מ'גיבט עס ארויף ארויף ארויף ארויף ארויף ביז ארויף, זאגט מיר דען.

שם האט אקאמפלישט גרויסע זאכן מיטן אייבערשטנס הילף. איז געווען דא אזוי, מען דארף לייגן נחום ראזענבערג אין חרם, ווער גייט אים לייגן אין חרם? פיין, אויסער דעם וואס איך האב געפייט פאר א וויכטיגע זאך, איך בין א רב א מוסמך אויך, איך איך לאך זיך אויס פון דעם גלח שרייבט זיך א רב, דאס איז ביי מיר דאס גארנישט, איך בין אויך א רב און איך וויל, איך וויל נאר נישט ווייל ס'אינטערעסירט מיך נישט. חוץ פון דעם מיין שוועגער וואלט מסתם נישט געוואוינט מיט מיר אזוי ווי אליהו מלאך הברית'ס שוועגער האט געוואוינט מיט אים, פארשטייסט? נישט יעדער האט אזא חזיר א שוועגער, עניוועי.

איך טוה גארנישט אליינס, איך וועל אויך נישט טוהן גארנישט, איך וועל לאזן אנדערע זאלן טוהן, דער אייבערשטער לאזט לאזט לאזט, און דאס איז אונזער פראבלעם, קיינער איז באמת נישט געטריי צום אייבערשטן צו זיין תורה, עס איז דא אפאר, זעלטען, אבער די מערהייט פונעם בנין איז, יעדער נעבעך נישט אינטערעסירט, יעדער קוקט וואס וועל איך קענען האבן פון דעם, האט מען גענומען אפאר שקצים, רבנים, און זיי האבן אונטערגעשריבן א מורא'דיגן בריוו אויף נחום ראזענבערג, וואס האט דער בריוו אויפגעטוהן? גארנישט, א רעטעך, עס האט גארנישט אויפגעטוהן, עס האט אויפגעטוהן וואס זיי האבן

האט געוואונען ס'פארט און ס'וועט נאך פארן נאך בעסער אויך בעזהשם איז די זעלבע אויכעט מיט די פערלס פערלס הייסט עס די די פראגרעם. קיינער טרויט זיך נישט ארויסצוגיין איז וואס די סאטמאר קאקערס מיט זייערע ליגנטס און מיט אלע משוגענע זאכן, זיי נעמען א קרבן ציבור זיי שטעלן אים יעצט אריין אין די פראנט ליין און ער גייט כאפן אלע קוילן פאו! פאו! וועם האבן זיי גענומען? האבן זיי געטראפן יצחק יוחנן יעצט יצחק יוחנן איז זייער א גרויסע ירא שמים איך האלט פון אים זייער שטארק.

טאקע ווען ר' משה האט געדארפט גיין באקוקען די בית השחיטה האט מען עפעס גע'טובל'ט אלע קיען, מען האט דעמאלטס איין טאג האט מען געהעריג כשר גע'שחט'ן, ווען נישט שעכט מען נישט כשר. איז עניוועי איז ער געגאנגען, דער סאטמאר רב פלעגט גיין צו די שחיטה אינדערהיים, איינמאל דער שוחט האט געהאלטן אינמיטן שעכטן, ער האט געוואלט דאס שעכטן מאכן א וואה, פלוצלינג פילט ער איינער כאפט אים אן די הענט, ווער איז עס געווען, די רבי וואס וויל באקוקען דעם חלף, ס'איז נישט קיין געים די ביזנעס, און די סוף איז געווען אז ר' משה האט טאקע געזאגט אז דאס וואס איך האב געזאגט אז מען טאר נישט, שוין זאג איך היינט נישט אז מען טאר נישט, איך זאג נישט אז מען מעג, ר' משה זאגט אז ס'איז גוט, דאס הייסט ער האט געגעבן א הכשר, ר' משה מיינט ר' משה ניישלאס, יעצט וואס האט אים צוגעברענגט צו די ירידה, ווייל ער האט געזאגט קודם אז טאר מען נישט זאגן ס'איז נישט גוט, אז דו ווייסט נישט אז ס'איז נישט גוט, זאג נישט אז דו ווייסט אז ס'איז נישט גוט, האלט דיך ביי דיינע. נאר וואס איז געוען, ר' משה האט אים געפרעגט, זאג מיר דו ווייסט אז הלכות נידה איז די זעלביג איסור כרת אזוי ווי חלב און אזוי ווי דם, זאגט ער יא, זאגט ער פארוואס בין איך געווען באגלייבט פאר דיינע קינדער צו אויף פאר דיר צו פסק'ענען דיינע.

ניין, צוויי טאג שפעטער קאלט ער מיך אפ, דו ביסט גערעכט, יא, האט דער רבי געמוזט צוריק ציען, ער האט נישט געזאגט ס'איז ממש כשר, נאר געזאגט ער האט דאס וואס ער האט געזאגט ס'איז נישט כשר, דאס ציעט ער צוריק, און דאס האט סאטמאר געטון אלע יארן, זיי האבן גענוצט די שוואכע חברה, די וואס זיי האבן מורא געהאט, די מענטשן זיי האבן מורא געהאט פאר סאטמאר, זיי האבן מורא געהאט פארן סאטמאר רב, זיי האבן מורא געהאט פאר קלעפ און פאר שלעג און פאר די זאכן, היינט האט מען שוין נישט קיין מורא פאר די זאכן, היינט אז מען שלאגט זעצט מען איין. ווען זיי האבן זיך ארומגעריסן מיט מיר און איך האב געשריגן צו די עף בי איי דאס איז העיט קריים,

ווען ס'קומט צו צייט וואלט איך דעם גאלד דיגער באווייזט אז דאס צוויי און זיבעציק מינוט דאס איז א פורים שפיל וואס נישט אויסגעהאלטן אין אמעריקע בכלל און האט זיך אראפגעזעצט צו מיר מסביר זיין פאר סאטמאר רב רבי סאטמאר רב זצל איך זאג דעם אמת איך הער וואס איר זאגט און ס'קען זיין איר זענט גערעכט אויכעט אזוי האבן מיר אונז מקובל אלע יארן און איך גיי עס נישט משנה זיין אזוי האט ער אים געזאגט עס קען זיין ס'טאקע נאר א פורים שפיל און ס'איז דא סיי וואס האלט אז ס'א פורים שפיל ווייל מ'האלט דאך שעות זמניות רבי מאיר פויזן אין לאנדאן צוועלעווע ביינאכט פלעגט ער מאכן ערשט הבדלה. צימער. עניוועי, דאס איז אויך נישט וויכטיג, נישט צו דעם וויל איך צוקומען, איז למעשה האבן זיי דא געמאכט א מורא'דיגע מלחמה און זיי האבן צוזאמענגערופן אלע רבנים און דער מי בראש דער גרעסטער רבן אין די שטאט, ס'נישט דא נאך אזא חכם ווי ער, ר' מאטעלע'ס זון, ער איז דער גרעסטער נאר אין די שטאט, ס'נישט דא נאך איינער וואס איז אזא נאר ווי ער, ער איז נישט פיפיג, ער האט קיינמאל נישט געדארפט ארבעטן פאר פרנסה דרייען מיטן קאפ, נאר וואס ער איז אן ערליכער, ער איז א פרומע בהמה, ענדליך צו זיין שווער.

פארן יעצט פאר די אברהם שטערן און נאך אפאר משוגעים וואס סטראשען די רבנים איז וויל איך זאגן אביסל מוסר פאר דעם וויזשניצער רעבע פון ווילימסבורג די ביסט באמת די ביסט אויך א פערל נאר נישט געגנבעטע געלטער די ביסט א פערל די ביסט א מענטש וואס איז קיינמאל נישט געווען פארמישט אין פאליטיק און דיין שול מוסר'סטו דאך גארנישט צו קיינעם דאס איז אויך אפילו א שטיקל פראבלעם אבער ס'איז גוט ס'איז בעסער אזוי ווי קום צו דיר צו מאכן ביי דיר אינדערהיים אן אסיפה די האסט דען נישט געזעהן ווען מ'האט געאפערט אז מ'זאל מאכן ביי דיר אינדערהיים א אסיפה אז עפעס

מיט איינעם? איך וועל דיר זאגן אז דיין טאטע האט געהאלטן אז מען טאר נישט. איך וועל דיר זאגן וויאזוי איך ווייס. ס'איז געווען א איד, ער לעבט שוין נישט היינט, אבער זיינע קינדער ווייסן. ער איז געווען א שוחט פאר זיך, ער איז געווען זייער א חשוב'ער איד, יעדער האט פון אים געהאלטן. און ר' מאטעלע האט אים אמאל געזאגט, איך וויל דיך בעטן א טובה, גיי אריין, טשעק אויס וואס דאס איז טשעפטער וואן און טשעפטער טו, ווייל מען נעמט עס ביי מיר, און איך וויל וויסן צו מען מעג צו נישט. איז ער צוריק געקומען, ער האט געזאגט, איך האב עס אויסגעטשעקט, איך האב דורכגעליינט, ס'האט אים געדויערט אפאר וואכן, און ער האט געזאגט, ס'איז מינות און כפירה מ'טאר עס נישט נוצן. איז געגאנגען ר' מאטעלע האט עס אויפגעהערט? ניין, ער האט געפרעגט און שוין, דעטס איט. דאס האט ער דאך געדארפט האבן אז איך האב געפרעגט. און דיין טאטע האט עס זייער געארט די אלע זאכן. נאר וואס? מ'איז געווען קלוג, מ'האט עס באהאלטן פון אים. מ'האט געוואוסט אז קיין גרויסער חכם איז ער נישט, ענגליש קען ער נישט, האט מען עס באהאלטן פון אים. מ'האט געשפילט מיט אים א גוטן פאן. ער האט זיך געדארפט בכלל זאגן איך בין וויזשניץ, איך בין אן עקסטערע קהילה, איך האב מיט אים גארנישט, איך גיי מיר מיין וועג. בקיצור, האסטו געדארפט זען אז דא טויג עפעס. נישט האסט נישט געזען? ביסט א גרויסע בהמה זיי מיר נישט ברויגז ביסט א רב א רעבע איך געב דיר כבוד אבער א בהמה ביסטע וואס האסטו דיך געלאזט פון זיי זאג מיר ווען זיי האבן געוואלט זאגן חמייך חמור ימח שמו זענען זיי דיך געקומען פרעגן צו זיי מעגן זאגן צו ווען זיי האבן געזאגט מאטעלע מיט די אלע אנדערע ניק נעימס וואס זיי האבן אים געגעבן דעמאלטס איז ער געווען א אפגעפרעגטער מענטש יעצט ברויך מען אים אראפנעמען פון די תליה שוין האסטו געטון אן עוולה האסט געלאזט ביי דיר אין שטוב אלעס איז פיין האסטו געוויסט אז מען האט אנגעזאגט חיים פלאר זאל בשום אופן נישט קומען צו די מיטינג, עס איז געווען סעלעקטיוו קלייענטעל דארט, דו האסט דאס אויך נישט געוואוסט, אונז האבן מיר יא געוואוסט און אונז האבן מיר מודיע געווען פאר חיים פלאר, געט יור ביהיינד אין א קאר און קום אריין דא, און ער איז געקומען ממש די לעצטע פינעף מינוט, מען האט שוין געדארפט ענדיגן די גאנצע אסיפה, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען מען טאר נישט, ס'איז אסור, און ער האט אנגעהויבן אויסצורעכענען אלעס, מינות, כפירה, סאו וואס איז יעצט געשען? אין צייטונג האט סאטמאר געוואלט שרייבן, ס'איז געווען א מיטינג און אלע רבנים האבן געזאגט מען מעג, מען מעג, מען מעג.

טשיינע נאמבער צוויי זאגן ליגנט און שקר און פארקויפן א בולשיט סטארי אז וועגן דעם טאר מען נישט רעדן פון דעם ווייסט כ'וועל דיר זאגן אפשר טאר מען אינגאנצן נישט לערנען קיין חומש איז איין שטיק ניבול פה פון עי טו זי דא רעדט מען פון א מעשה וואס לוט האט געזאגט נעם מיינע טעכטער שטאטס מאכן משכב זכר און דא רעדט מען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און דא רעדט מען אז ס'איז געווען סדום און עמורה אדמה צבויים האט מען מזנה געווען

אזוי האט יעקב אבינו געזאגט פאר עשו, גיי דיר אויף דיין בארג סעיר, גיי צו סאטמאר, און איך וויל מיט ענק נישט האנדלען. ס'איז געווען אמאל, כ'האב ארויפגעלייגט אז דער יעקב בער, דעם סיגוטער'ס צדיק, זיין זון, ער האט אנגעשוואנגערט ביי די ארבעט א מיידל, און זי האט געבוירן, און מען צאלט גרויס געלט, און נאר מען איז געווארן אביסל הונגעריג האט זי נישט געוואלט צאלן די גרויסע געלטער, איז זי געלאפן צו איינער פון די וואס האבן א בלאג, און יענער האט עס ארויסגעשריבן, האט זי, האט ער געזאגט, אקעי, אקעי, הער אויף, ס'איז גענוג, כ'האב שוין גענוג געכאפט פון דעם. אויף דעם האט זיך קיין שום רב נישט אנגערופען, קיינעם הארט עס נישט, ער מעג ווייטער ארבעטן אין אפיס, מען האט ווייטער מיידלעך וואס זיי טאנצן אים ארום א גאנצן טאג, וואט א שעים, האבן זיי געוואלט כאפן איינעם האבן זיי געכאפט נעבעך דעם יצחק יוחנן, יצחק יוחנן, דו אז דו האסט דאס געגאנגען פסק'נען, דאס איז כמעט די זעלבע ווי אז איך זאל זיך אריינזעצן א סעווען פארטי סעווען טרייען עס צו דרייוון, איטס נאט פאר יו, יו נאט יוזט טו דיס, קודם קענסט נישט די רבנישע שייגעץ שטיק, דו ווייסט אז א רב ער זאל זאגן א ליגנט זאגט ער עס מיט אזא

גרעסטער כח אויף די וועלט איז געלט, פאר דעם כח דארף מען מורא האבן, מען דארף עס דינען, און פארגעס אז ס'איז דא א תורה מיט א אייבערשטער, די אלע זאכן זענען סעקנדערי, איז יעצט דארפסטו אנהייבן צו זען אז דו זאלסט ארויסקומען, דו ביסט זייער סארי אז דו האסט דיך געמישט אין א זאך וואס דו האסט נישט פארשטאנען, קען זיין ר' מאטל האט עס אויך גענומען, קען זיין אז נישט, קען זיין ער האט נאר גענומען קאמאן קאור, קען זיין ער האט נאר גענומען די סקול פראגרעמס, קען זיין ער האט אויך גענומען דעם פראגרעם, אבער אזוי ווי דו ווייסט נישט פונקטליך זיכער. כב טוסטו די אלע זאכן נישט נעמען. און איך וויל דיר זאגן, כביכול כביכול כביכול האט געקענט מאכן א מיסטעיק. דיין טאטע האט געקענט מאכן א ביטערע מיסטעיק. ער האט געמאכט אסאך מיסטעיקס אין לעבן, דאס איז אויך געווען איינע פון זיינע מיסטעיקס. ער האט געהאט א מקווה וואס איז געווען פסול לכל הדעות. ווי גייט ער ארויף און ער קויפט אפ א פארטיגע מקווה וואס איז נישט געווען ביים גיסן? ווי האסטו דאס געקענט טון? אבער ער מעג. פארוואס? ווייל דעמאלטס האט אים אויסגעפעלט די מקווה, האט ער עס געגעבן א כאפ און א קויף. ווי האט ער דאס געמעגט טון? דאס האט ער קיינמאל נישט געטארט טון. פארשטייסט וואס איז דער חילוק? צו מען ווייסט וואס מען טוט צו מען ווייסט נישט, און חוץ פון דעם האט טאטע געמאכט נאך אסאך מיסטעיקס, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין די אלע זאכן, עס איז מיר נישט קיין חילוק, ער האט שוין אפגעדינט, ער האט שוין אפגעלעבט, ער האט איבערגעלאזט פאר אלע קינדער פאלאצן און געלט, ענד דעטס אלל. דו אהרן האט א ברודער דער פון בארא פארק, דאס איז נישט אינגאנצן נארמאל, האט מען געזאגט אמאל פאר א גרויסן רב, א מגיד שיעור, אז מען מאכט אים א שיל, נישט קיין שיל דארף מען אים מאכן, א משוגעים הויז דארף מען אים מאכן, א קראנקן הויז, נישט קיין שיל, פארשטייסט? די זעלבע דיין טאטע האט פאר יעדן געמאכט א שיל, יעדער רב'עם געווען. אַך, דער ברודער, װאָס איז אין האָספּיטל, ער האָט געגעבן די הענט פֿאַר נורסעס. געבן די הענט פֿאַר שײנע נורסעס, האָט ער אים געגעבן אַ גוד הענדשעיק. הײַנט איז ער אַ רעבע. גאָרנישט, דײַן טאַטע האָט אױך געמאַכט אַ סך מיסטעיקס. נאָר אַזױ גײט די װעלט. אָבער דו דאַרפֿסט דיך זײער שטאַרק אַװעקרוקן פֿון די סאַטמאַרע חיות. זײ זענען כּלבֿים צועקים, דאָס אַלעס װאָס זײ זענען. און מע דאַרף הײַנט נישט קײן מורא פֿאַר זײ. דו דאַרפֿסט זיכער נישט. ביסט אַ גרױסער רבֿ מיט אַ גרױס בית-מדרש, מיט אַ סך רײַכע מענטשן. אַמאָל האָבן זײ געװאָרפֿן אַ פּחד. ענד אוו יער. נאר די וואס ווארפן א פחד און זאגן זיי ווילן האבן אן אפיניען, זאג זיי איך קען נישט געבן אן אפיניען, איך האב עס נישט דורכגעטון, גיי צו אי יאר און לערן דיך קאמאן קאורס און לערן דיך די אנדערע זאכן, וועסטו נאכדעם אליינס זען אז דאס ווערן א כופר איז נישט ביי דיר מער גארנישט. שוין, ברוך השם אז אים האט עס אפגעשטעלט, ווייל יעצט קען סאטמאר גארנישט זאגן. יעצט וואס איז זייער חשבון געווען? זייער חשבון געווען אזוי, אונז האמיר א צייטונג, איד, א בלאט, אלע צייטונגען, און אונז האמיר נישט קיין מורא פאר קיינעם, ווייל ווער האט דען אזא צייטונג ווי אונז? נאר. היינט איז דא האטליינס און שטערקער פון ענק. ס'איז דא יענקעלע כהן האט א האטליין וואס איז אויך מסביר דאס אלעס וואס איך בין מסביר ווייל זיי האבן אויך באקומען די אינפארמעישאן פונעם זעלבן סאורס. און ס'איז דא נאך א האטליין וואס זאגט אויך ארויס אלעס. סטראנג האט שוין היינט נישט מורא. האט גארנישט קיין מורא נישט פאר סאטמער און נישט פאר קאקמער און נישט פאר יאקמער און נישט פאר באקמער. געפין נישט די זאכן. סאטמאר האט געווארפן א פחד וואס איז געשטארבן. היינט ווארפט מען אונז א פחד. ס'איז דא א איד ער הייסט ר' פנחס ניימאן.

נאך ארויפלייגן פון עפעס א רב פון ארץ ישראל ווי ער שעלט אריין אין סאטמאר אז זיי זענען ליגנערס בלאפערס ער קען די גאנצע מצב היינט האט שוין קיינער נישט קיין מורא היינט נישט דא קיין סאטמאר ווער איז היינט סאטמאר נישט דא און איך לייג עס ארויף ס'דויערט בערך א שעה מיט א פערטל. און הערטס אויס וואס אנדערע מענטשן האבן צו זאגן וויאזוי זיי קוקן אויף אונז ארויף צו וויאזוי זיי קוקן אויף אונז אראפ אונז זעמער אויסגעשפילטע מענטשן בעיסיקלי. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור,

הגאון רבי רפאל סאלאווייטשיק זכרונו לברכה בן יקירו פון מרן קודש הקדשים הייליגער בריסקער רב זכותו יגן עלינו מען האט דארטן דערין א רוב יסודות וויאזוי האט מען אפגעהיטן די חינוך אין אמאליגע דורות. וויאזוי איז געווען א הייליגער חינוך, וואס איז דאס פאר א זאך איז געווען פשוט ביי אידן אז דאס טאר נישט זיין, רבי רפאל סאלאווייטשיק הייבט אן זיין דרשה און די ערשטע ווערטער, דאס איז געווען א דרשה וואס נאכדעם וואס די מוסד חיי עולם ירושלים איז אונטערגעבראכן מיט געלט, אין א שווערע מצב מיט געלט און מען נישט געקענט אנגיין ווייטער, און נאך גרויסע.

אז אזעלכע פשוט'ע זאכן דארף מען בכלל רעדן און אז מען דארף עס מוכיח זיין, און יעדע זאך האט מען א שאלה וואו עס שטייט אין אורח חיים און יורה דעה שטייט נישט אין שולחן ערוך קלאר, פארשטייט מען נישט מען פרעגט אוואו עס שטייט, איז בעפאר ער שטעלט זיך. אויף די נושא פון געלט נעמען ס'איז מורא'דיגע יסודות, אז מען קען אסאך אסאך ארומרעדן און צונעמען יעדן ווארט וואס ער האט געזאגט דארטן, פרובירן אביסל עד שידינו מגעת פארנעמען וואס האט זיך אפגעטון מיטן חינוך אין ירושלים, פון וואו איז געקומען די מלחמה אויפן חינוך אין ירושלים. איז עס געקומען אויך פון חוץ לארץ, אדער אפילו קען זיין בעיקר די גדולי ישראל פון חוץ לארץ, זיי האבן איבערגעקערט די וועלט, און זיי האבן מורא'דיג אנגעדרייט אז די ירושלים'ער רבנים זאלן ארויסגיין מלחמת חרמה. און בעפאר ער שטעלט זיך אויף די נושא פון געלט נעמען, איז טאקע געווען דער הייליגער בריסקער רב, איז ביי אים געווען פייער די נושא פון נעמען געלט סיי נאך אין די שטאט בריסק ווען די גוי'אישע רעגירונג האט געטיילט געלט פאר חינוך, שפעטער ביי די ציונים, און בעפאר זאגט ער אז עס איז אזעלכע פשוט'ע זאכן אז ער פארשטייט נישט פון א מנהל. עס קען זיין אז עלטערן טראסטן א מנהל וואס קען גיבן צו עסן חזיר פלייש פאר די קינדער אדער דבר אחר, אז די עלטערן שיקן נאך די קינדער אין אזא מוסד. דער נושא פון געלט נעמען רופט ער אן דאס איז אזוי ווי דבר אחר. ער זאגט אז ער האט נישט קיין טענות אויף די מנהלים, ביי די מנהלים איז דאך דא איין תירוץ זאגט ער, אוהב כסף לא ישבע כסף, ער זאגט אז די מנהלים באהאלטן, מען האט אמאל גערעדט מיט א מנהל וויפיל געלט ער האט, עס איז נתברר געווארן אז ער האט באהאלטן אין די בענק מיליאנען, דאס איז פארמאכט, מען עסט נאר די פירות פון דעם. איז ממילא די מנהלים איז אוהב כסף לא ישבע כסף כאטשיג די דיבורים קוקט אויס זייער ווייט אויף ירושלימער מנהלים בזמנו זאגן אז זיי האבן געהאט אזעלכע גרויסע געלט אבער על כל פנים ס'איז נוגע לענינינו אין חוץ לארץ ווייסט יעדער איינער אז א תלמוד תורה היינט איז געווארן א ביזנעס און ס'איז האט אוועקגעלייגט מיליאנען, אדער לכתחילה פירן עס עשירים וואס האבן אוועקגעלייגט מיליארדן אין באנק, אבער ליידער דעם חינוך דאס מוז מען פארקויפן פארן גוי פאר אפאר דאלער. און רבי רפאל פארשטייט נישט פארוואס מען דארף רעדן אזעלכע זאכן, איז למעשה וואס מיר זעען היינט, פרעגט זיך דאך, מען זעט אז רבי רפאל האט נישט פארשטאנען אז מען דארף רעדן דעמאלטס, קען מען נאך אלץ נישט פארשטיין היינט אין די גאנצע וועלט וואס די מצב החינוך איז שוין אסאך ערגער. פון די מצב החינוך ביי די אגודת ישראל וואס איז געווען דעמאלט און קען אויך זיין נאך ערגער פון די מצב חינוך אגודת ישראל היינט. און קל וחומר דער מוסד חיי עולם וואס מ'האט דעמאלט וואס איז געשען, דער מנהל האט גענומען אפאר דאלערן, דער מנהל האט נישט מתחייב געווען צו ארויסנעמען שם השם פון די ביכער, האט זיך נישט מתחייב געווען אז מ'זאל נישט לערנען רעליגיע, ער האט זיך נישט מתחייב געווען די תנאים פון קאלעדזש פראגרעם, נישט פון ניסטעל פראגרעם, נישט פון טייטל וואן פראגרעם, די אלע תנאים פון הפרדת דת, איז הגאון הקדוש, ר' משה אריה פריינד, זכותו יגן עלינו ירושלימער רב שרייבט אין זיין בריוו, די זעלבע זאך האט געזאגט ברבים, מונטיווידעא רב, ר' אברהם לייטנער זכרונו לברכה. זכותו יגן עלינו האט ער געזאגט ברבים א דרשה תשנ"ה די רעקארדינג איז אויך געווען דא אויפן ליין אפאר וואכן צוריק און די ביידע צדיקים האבן ארויסגעגעבן אז נעמען געלט וואס מען פארפליכטעט זיך הפרדת דת זיך מתחייב נישט צו דערמאנען שם השם איז אסאך ערגער פון די טרוקענע געלט וואס מ'האט גענומען פון די ציונים בשעת זיי האבן נאך גארנישט געפאדערט געלט, הגאון הצדיק פאסעווער רבי האט עס איבערגעזאגט שאלעשידעס, געהערט פון דער הייליגן מנחת יצחק וואס האט אים דערציילט אז דער רבי זכרונו לברכה פון סאטמאר רב זכרונו לברכה האט אים ער האט געזאגט בשעת מען האט געגרינדעט קרן הצלה, ס'איז נאך געווען פריערט, האט דער רבינו הק' זכותו יגן עלינו געזאגט אז זיי קענען גיבן פערציג יאר געלט אן זיך אריינמישן כדי שפעטער זאל מען זיך קענען אריינמישן. כך על כך הוה, אזוי האט עס אויסגעקוקט, פערציג יאר האט מען גענומען געלט, און די ראשי ישיבות און די גדולים פון אין אגודת ישראל און ממש געטאנצט ממש זיך געפרייט אז מ'האט געלט צו אויסהאלטן תורה להבדיל און מ'קען שטיין שטארק זיי מישן זיך נישט בשעת מ'טאר אים נעמען די געלט איז געווען א משלחת. און גדולי ירושלים זענען הגאון הקדוש רבי בנימין ראבינאוויץ זכותו יגן עלינו הגאון הצדיק רבי נטע פריינד זכרונו לברכה געווען, הגאון הגדול רבי מענדל אטיק זאל זיין געזונט און שטארק, רבי יצחק דוד גוטפארב איז געווען א משלחת, ביי דער ביי דער רבי וואס רופט זיך דער ממלא מקום פון רבי ישכר דוב בעלזער רבי שיעלע בעלזער רבי אהרלע בעלזער מ'איז געגאנגען אים פארהאלטן פארוואס דארף ער צוברעכן דעם איסור וואס מען האט שוין האט שוין טאקע פון הרב דושינסקי וואס מען האט שוין געמאכט אויף די גוישע געלט האט ער שוין געמאכט דעם חרם אז מען זאל נישט נעמען די געלט און פארוואס גייט מען עס צוברעכן דורך ברענגען א חשש אז זיך קענען אריינמישן אין דעם חינוך. האט דער ממלא מקום געפרעגט, איר האט א פראבלעם מיט נהנה זיין פון די ציוניסטישע געלט? און וויאזוי עסט איר די ברויט? וויאזוי טרינקט איר די מילך? און וויאזוי נעמט איר די אלע געלטער, די רעגירונגס געלט וואס מען גיבט פרייוואט? און די ברויט מיט די מילך ווערן דאך ביליגער מיט דעם וואס די ציונים מאכן דאס ביליגער, איר זענט דאך נהנה פון די ציונים, פארוואס פונקט ביים חדר דארט שטעלט איר זיך אפ? רבי בנימין ראבינאוויץ, זכותו יגן עלינו האט אים געענטפערט, מיר זעמיר געקומען רעדן די מין פון כח הפועל בנפעל, זעמיר געקומען רעדן א פשוטע זאך אז מען נעמט געלט, קענען זיי זיך אריינמישן, און דאס טאר נישט זיין בשום אופן, און דער ממלא מקום האט גע'טענה'ט אז ער איז גענוג שטארק, וועט זיך פרובירן אריינמישן וועט ער שטיין שטארק. און יעדער איינער ווייסט דעם סוף, שטאפ ווי שטייט איז אזוי שטארק און מ'קען די ווערטער פון הגאון ר' משה קליערס זכותו יגן עלינו וואס האט געזאגט פאר ווייצמאן ימח שמו וזכרו דעם קאמיסאר אז ער איז געקומען אים פארשטעלן פארשלאגן מען וויל אים געבן גרויסע געלט ס'איז געוועזן דעמאלס די געלטער וואס די די ציונים זיך משתלט געווען אויף די אלע קופות וואס די די ברידער פון חוץ לארץ האבן די די טייערע אידן האבן געשיקט געלט צו וואסערן די הונגער אין ירושלים, ציונים האבן צוגעכאפט די קאסעס, און ווייצמאן ימח שמו איז געקומען פארשלאגן אז ער וויל גיבן די געלט, ער וויל אז געבן אסאך געלט, אויסהאלטן אלעס, אויסהאלטן חינוך, די עיקר איז אז מ'זאל גיין צוזאמען, און ער האט געזאגט פאר ר' משה קליערס ער גייט אפילו גארנישט פאדערן, ר' משה קליערס האט געענטפערט אז דו'סט מיר גיבן געלט דארפסט מיר גארנישט פאדערן ווייל איך וועל אליין נאכקומען, איך וועל אליין נאכלאזן. רבינו הקדוש מסאטמאר זכותו יגן עלינו פלעגט נישט ארבייעווען, ער פלעגט זאגן דעם ווארט פון צו זאגן, האט געהערט פון א קלוגן אידן ר' משה קליערס האט אזוי פארשטאנען. כל פנים. ס'איז געוועזן דעמאלטס אזעלכע שווערע צייטן, טאקע וואס אידן זענען ממש אויסגעגאנגען פון הונגערן, מ'איז אויסגעגאנגען פון הונגערן, כמעט נישטא קיין משפחה אין ירושלים פון יענע צייטן, וואס האט נישט געהערט ביי זיין משפחה אז מען האט באגראבן חלילה א קינד, כמעט ביי אלע משפחות האט זיך דאס געמאכט, אזא הונגער איז געוועזן, עס איז געווען מחלות, עס איז געווען נורא ואיום, און די געלט, חינוך, האט מען אוועקגעווארפן. כל פנים מען זעהט די אגודת ישראל האט דעמאלס געהאט קשיות אז זיי קענען שטיין שטארק מען וועט זיך נישט אריינמישן, דער טשעטשענער קומט צו רבי רפאל סולובייטשיק און זאגט ער פארשטייט נישט אזעלכע פשוט'ע זאכן דארף מען בכלל רעדן. וואס זאל מען נאך זאגן אין היינטיגן מצב אז מען שטייט שוין אין די גאנצע וועלט וואס דער חינוך ווערט אזוי דערנידערט, אזוי צובראכן, מען ווערט פארפליכטעט צו די רעגירונג, מען לערנט אלע ביכער וואס די רעגירונג זאל זיין צופרידן, מען האלט שוין ביים פארפליכטן ארויסצונעמען שם השם מיט אלע תנאים פון הפרדת דת, און באקומט פאר דעם גרויסע געלט, מען שטייט שוין אין א מצב וואס די משרתים האלט שוין ביים עונש, און די רעגירונג פירט משפטים און פאדערט שרעקליכע זאכן, און נאך אלץ פארשטייט מען נישט די פשוטע זאך וואס רבי רפאל סאלאווייטשיק האט זיך געווינדערט אויף ווי מען קען נעמען געלט אין אזא צייט. אוודאי טאקע געוועזן אין ירושלים וואס איז געווען טאקע דער פייער אין ירושלים פון ווי האט מען גענומען דעם פייער נעמט מען אריין מ'איז בודק די היסטאריע אין ירושלים זעט מען. וואס אנדערע האבן מחליט געווען אז חינוך, אכטונג געבן אויף חינוך גילט נאר אין ירושלים, די גאנצע וועלט מעג מען חלילה טוהן וואס מען וויל חס ושלום עפרא לפומיה. כאילו חוץ לארץ איז דא עפעס אן אנדער תורה, עפעס אן אנדער מסורה, אדער נאך די צווייטע וועלט מלחמה האט זיך אנגענומען עפעס א נייע תורה אדער א נייע מסורה, און ארץ ישראל'דיגע אידן זענען נאך פארבליבן און פארפאלגן חס ושלום חס ושלום, עד כדי כך האט מען דאס נאך תולה אין די הייליגע צדיקים וואס בודק זיין די היסטאריע אין ירושלים מיט די גאנצע מלחמה אויפן חינוך. האט זיך אנגעהויבן נאך די ערשטע יארן וואס איז ארויפגעקומען די תלמידי הגרא זענען ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל, מ'האט געמאכט א בית יתומים, און די מיסיאן האט געשטיצט מיט געלט דעם בית יתומים, מען האט מורא געהאט אז מען וועט האבן שפעטער האט מען האבן צו טון מיט דעות אין חינוך דאס איז געוועזן ארום די יארן תקפ ב א. די אלע ירושלימער גדולים די תלמידי הגאון און הרב פון חמת חלמון האט מחרים געווען די בית יתומים, שפעטער האבן זיי אויך אויפגעשטעלט א שפיטאל אין ירושלים, דער מצב איז געווען שרעקליך, נישט געווען קיין דאקטוירים געהעריג, נישט געווען קיין שפיטאל געהעריג, די מחלות איז געווען שרעקליך, מען האט געעפנט א שפיטאל און די מיסיאן האט עס געשטיצט, וואס מיינט דאס מיסיאן בשעתו? מסתבר די די די די ליבעראל די ליבעראלע מיסיאנערן אין די גאנצע וועלט זענען מסית ומדיח אויף מינות מיט תאוה זענען היינט א שטערקערע קליפה און א שטערקערן כח פון די מיסיאן דעמאלטס און די מיסיאן האט דעמאלטס געשיקט געלט פאר א שפיטאל און אלע ירושלימער גדולים, תלמידי הגרא זענען ארויס מיט א חרם. אז מ'טאר זיך נישט גיין אויסהיילן אין דעם שפיטאל, און ווער ס'וועט נפטר ווערן אין דעם שפיטאל, וועט מען נישט באגראבן אויף קבר ישראל, עד כדי כך. ס'איז נישט געוועזן סתם, נאר דער ירושלימער רב בשעתו, און הגאון הקדוש דער גרויסער רבי חיים אברהם גאגין זכרונו לברכה, טאקע געווארן קראנק שפעטערע צייטן, ער געלעגן דריי חדשים מיט א שרעקליכע מחלה, ער האט נישט געקענט זיך רירן פון בעט, דער דאקטאר פון דעם שפיטאל האט אים געשיקט זאגן אז ער וויל קומען צו אים אינדערהיים און ער האפט ער קען אים אויסהיילן א רפואה שלימה אין דריי טעג. מיט די אלע רפואות וואס זיי פארמאגן. און דער הייליגער צדיק האט אים געענטפערט, טוב מותי בידי השם, בעסער זאל שטארבן אין רבונו של עולם'ס הענט, ווי איידער צו עובר זיין אויף דעם חרם. און ער איז טאקע פון די מחלה נפטר געווארן דער ירושלימער רב. זענען דען זיי זיך דערלאנגען א גוטן זכות פון הצלת כלל ישראל אין אלע דורות זיך מוסר נפש געווען. אזוי האט מען זיך געשלאגן. שפעטער איז געווען טאקע די מעשה מיטן המשך מיטן בית יתומים. עד כדי כך האבן זיי געארבעט אז די ענגלישע רעגירונג האט דעמאלטס געהאלטן דעם בית יתומים, שפעטער אבער אין גאר שפעטערע יארן טאקע עס איז געווען נאך ר' יהושע לייב דיסקין דעמאלטס איז ר' איצל ירוחם דיסקין מיט ר' יוסף חיים זאנענפעלד ארויס נאכאמאל מיט נאכאמאל חרמות מיט איסורים נוראים. איינמאל איז געוועזן א מעשה אז אין בית יתומים דיסקין איז נתגדל געווארן א יתום וואס איז ארויפגעקומען פון מצרים, די מאמע האט אינמיטן א טאג ארויסגענומען פון דעם בית יתומים און איבערגעגעבן דעם בית יתומים פון די מיסיאן, איינמאל איז ער געגאנגען אין גאס. און מ'האט געמערקט דעם אינגעלע, און א ירושלימער איד האט אנגעכאפט דעם אינגל מיט ביידע הענט און אריינגעטראגן און אנטלאפן מיט אים און אריינגעטראגן אין שטוב פון ר' יוסף חיים זאנענפעלד זכרונו לברכה. ר' יוסף חיים זאנענפעלד האט געהאלטן דעם אינגל און אים צוריק אריינגעזעצט אין בית יתומים דיסקין. די הנהלה פון די מיסיאן האבן אנגעגעבן א מורא'דיגע תביעה אין בית משפט צו ווען דער קאנסול פון אוסטריע איז דעמאלטס געווען דארטן. דער קאנסול האט געפאדערט פון ר' יוסף חיים זאנענפעלד, על פי חוק,

האט ר' יוסף חיים זאנענפעלד זיך אויפגעשטעלט אויף די פיס און געזאגט דעם מושל, דעם פאל, קענסט מיר פארטרייבן איז טו וואס דו ווילסט, איך וועל זיך שלאגן קעגן דיר, איך וועל נאך טרעפן מיין גערעכט, איך וועל נאך טרעפן מיין ריכטיגקייט אין די ממשלה אין ווין, אבער איך זאג אייך, מיר וועט מען צוריקברענגען קיין ארץ ישראל, און דיר וועט מען פארטרייבן, די שיף וואס וועט מיר ברענגען קיין ארץ ישראל וועט דיר צוריקנעמען. אזוי האט רבי יוסף חיים זאנענפעלד גערעדט צו א גוי'אישע שר, דער מושל המחוז פון דער בית משפט. אזוי איז געווען אפאר טעג שפעטער. האט מען מפטר געווען דעם שר וואס האט אים פארטריבן פון ארץ ישראל, די רעגירונג האט אים פארטריבן, על כל פנים אזוי האט מען געפירט מלחמה מיט מסירות נפש, שפעטער איז געווארן די נייע מעשיות מיט די חדרים, מען האט געוואלט אויפשטעלן שולעס, געקומען איין משכיל געוואלט האבן א יד אין אויפשטעלן א שולע, האט זיך אנגעהויבן נאכאמאל די חרם. באוויסטע חרמים, איין חרם נאכן אנדער חרם. אינטערעסאנט צו באמערקן דער צווייטער חרם, דער צווייטער חרם איז געווען טאקע תרכ"ב זעט מען ווי די גדולי ירושלים ווען זיי שרייבן אויף דעם קול קורא פאררופן זיי זיך אויף דעם פסק פון הגאון הקדוש רבי עקיבא איגר זכותו יגן עלינו פון חוץ לארץ וואס איז ער געווען אז טשעפענען חינוך איז יהרג ואל יעבור באוויסט ס'איז דא דער פסק בית דין וואס מען חתמ'ט איבער זיבעציג גדולי אונגערן קעגן די אלע משכילים מיט די רעפארמער דער צענטער סעיף אין דעם פסק מיט די ווערטער פון רבי עקיבא איגער אז לערנען די גוי'אישע שטודיעס אין חדרים, גוי'אישע לימודים, איז יהרג ואל יעבור, דעמאלט האט מען זיך פאררופן ביי דעם צווייטן חרם, די זעלבע זאך ביים דריטן חרם האט מען זיך נאכאמאל פאררופן אויף רבי עקיבא איגער. יארן שפעטער איז געווען נאך א מערכה, דאס איז געווען די מערכה מיט רבי עזריאל הילדעסהיימער, מ'וויסט, א שווערע מערכה וואס האט פארשלעפט דעם עולם פאר השכלה, איז געווען בשנת תרל"ג, און דער הייליגער מחנה חיים האט געשיקט א בריוו צו רבי הלל קאלאמייער מיט א בקשה ער זאל גיין מעורר זיין די ירושלימ'ע רבנים פארוואס זיי לייגן נישט אריין אין חרם די אלע וואס שטיצן דעם אויפשטעלן דעם בית יתומים. כך הוה רבי הלל קאלאמייער האט געשיקט א מורא'דיגע בריוו ס'איז געדרוקט אין בית הלל געשיקט א פייערדיגע בריוו צו רבי מאיר אויערבאך געווען דער ראש בית דין ירושלים. די סאמע רבנים פון ירושלים שאלטן זיך ס'איז נורא ואיום ווי אזוי ער רעדט צו די אלע רבנים אז לא יאבה השם סלוח להם אויב חלילה זיי וועלן נישט ארויס געבן א חרם אויף די מענטשן און כך הוה אז נאכדעם האבן די ירושלימ'ער רבנים זיך אנגעגארטלט מיט מסירות נפש ממש און מ'האט געמאכט נאך א חרם וואס האט געהייסן להט החרב המתהפכת. עס איז אויך געווען א תוצאה פון די אלע צו די גדולי ישראל פון אונגארן זיך רבי הלל קאלאמייער מיטן מחנה חיים. שפעטער אין די יארן טאקע הגאון הצדיק רבי עקיבא יוסף שלעזינגער דער איידעם פון רבי הלל קאלאמייער איז ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל טאקע און ער שרייבט אז וויבאלד די משכילים אין אירופה האבן זיך אזוי משתלט געווען און מ'האט אנגעהויבן אריינברענגען די לימודי חול מיט די גויאישע שפראכן אין די חדרים האט ער געוואלט נאך טרעפן א פלאץ צו כאפן א פלאץ וואס דארטן זאל זיך יא אנטקעגנשטעלן קעגן דעם, און ער האט ווייטער ממשיך געווען די די גרויסע מלחמה, און שפעטער איז ארויפגעקומען רבי יהושע לייב דיסקין זכרונו לברכה, זכותו יגן עלינו, ממשיך געווען די אלע חרמים, ס'איז א מורא'דיגע זאך טאקע דא צו ווייזן פון הגאון הגדול בריסקער ראש ישיבה רבי דוד סאלאווייטשיק זיין געזונט און שטארק מיט א רפואה שלימה, דא די שיעורי הגרמ"ד הלוי אויף דרוש ואגדה אין עמוד תקמ"א, און אויכעט אין עמוד תרל"ט גיט ער ארויס מורא'דיג וואס איז געווען דער נס הצלה אין ארץ ישראל פון חינוך? דער נס איז געווען אז רבי יהושע לייב דיסקין האט געהאט דעם דרך וואס ער האט לוחם געווען אין חוץ לארץ נאך אין די שטאט בריסק לוחם געווען אויפן חינוך מיט די משכילים, ער ציילט אז עס איז געווען א מורא'דיגע וויכוח צווישן די גדולי ישראל, די משכילים האבן אנגעהויבן קאמאנדעווען און פארפירן, אנדערע האבן געטענה'ט אז אויב גייט מען זיך שלאגן מיט זיי פארלירט מען די השפעה, מ'זאל נישט קענען אויפטון, בעסער זאל מען ארבעטן שטילערהייט, מען זאל זיי מקרב זיין, און אזוי זיך משתלט זיין אויף זיי, און אזוי זאל מען זיי, זאל מען אכטונג געבן פון זיי. און רבי יהושע לייב דיסקין'ס דרך איז געוועזן ניין אז מיט אזעלכע מענטשן גייט מען נישט אן, נאר מיט מלחמה, נאר מיט התבדלות, נאר מיט דערווייטערן ערליכע אידן פון זיי כמטחווי קשת. און בריסקער ראש ישיבה שטעלט דאס אוועק אז ר' יהושע לייב דיסקין איז געקומען מיט דעם דרך פון בריסק, שפעטער איז געקומען ר' יוסף חיים זאנענפעלד, ס'איז געווען א תלמיד פון הייליגן כתב סופר, איז געקומען מיטן דרך פון חתם סופר, די צוויי דרכים וואס מ'האט געברענגט פון בריסק און חתם סופר, דאס איז געווען די שמירה פאר ירושלים.

וואס האבן געוועלטיגט די די ענגלישע ממשלה יענע צייט אין ארץ ישראל, און האבן אנגעהויבן געבן געלט פאר חינוך, ליידער דעמאלטס איז געווען די צייט וואס די גאנצע וועלט איז געווען די וועלט מלחמה, היטלער ימח שמו, האט אויסגעשחט'ן טויזענטער קרבנות, ס'איז איבעריג צו מאריך זיין די דחקות, אין ירושלים דעמאלט, טאקע היטלער איז נישט געוועזן, אבער די הונגערן, די מחלות, מיט די צרות וואס איז אדורך דא אין ירושלים, דאס איז געווען נורא ואיום. אינמיטן א טאג איז מען אנגעקומען אז די ענגלישע רעגירונג וויל גיבן געלט פאר חינוך, אויסהאלטן די תלמוד תורה'ס. רב דושינסקי שרייבט א בריוו. לגבי נעמען געלט, אז אפילו מען ווייסט אז אין הממשלה ירום הודה די חשוב'ע ממשלה וויל זיך נישט מישן אין אונזערע זאכן, אונזערע פרינציפן, דת, וויל נישט שטערן, זי וויל נאר אונזער טובה, אבער לדעתנו איז דא א סכנה כל זמן נישטא קיין זיכערע זאך, הבטחה חוקית, וואס קען מען קיינמאל נישט משנה זיין אז די רעגירונג קען זיך נישט מישן, איז דא אויף דעם א סכנה אויף מסורת החינוך. תש"ה, רב דושינסקי ארויס מיט א שארפן בריוו אז היות אנדערע ווילן פורץ גדר זיין און נעמען די געלט, גיט ארויס א מורא'דיגע קללה, אז ווער ס'וועט נעמען די געלט מרה תהיה אחריתו, ורבצה בו כל האלה הזאת, און כך הוה, א מנהל וואס האט דעמאלטס גענומען געלט פון די גוי'שע ממשלה, איז איז נפטר געווארן פלוצלינג מיט א מיתה משונה, בהיות אויף דעם בריוו זענען אונטערגעשריבן אלע גדולי ירושלים, בתוכם רבינו הקדוש פון סאטמאר איז שוין אויך ארויפגעקומען אין ארץ ישראל, ער האט שוין אויך אונטערגעשריבן אויף דעם בריוו, בהיות ער האט מורא געהאט צו אונטערשרייבן אויף אזא קללה, האט ער צוגעשריבן צו דעם בריוו פון פון הרב דושינסקי אפאר אייגענע שורות, אז פשוט אז עס האט שכל, שיש לו דעת. שרייבט ער, ס'איז זיכער אז ער דארף מורא האבן צו נישט מקיים זיין אזא פסק ס'איז חמור, גאנצע תורה איז תלוי אין אזא פסק. אין שפעטערע יארן האבן די אידן אין ירושלים ממשיך געווען די מלחמה מיט מסירות נפש, און דאך וויסט אזא מנהל וואס האט געטשעפעט געלט אפילו די חדר איז נאך געבליבן ריין, האט נישט אריינגענומען נישט קיין ביכער אן שם השם, מ'האט נישט אריינגענומען קיין טייטל-וואן, מ'האט נישט אריינגענומען קיין מיטל פראגרעם, מ'האט נישט אריינגענומען קיין קאלעדזש פראגרעם, מ'האט גארנישט אריינגענומען, מ'האט פשוט גענומען אביסל געלט, מ'האט נישט זיך פארפליכטעט אויף זאכן קעגן די תורה, און די רעגירונג האט מיך געלאזט רואיג, מ'האט זיך נישט אריינגעמישט בכלל יענע צייטן. און א מנהל וואס האט עס געטוהן האט מען אין ירושלים יורד געווען לחייו, און מען האט אים אריינגעלייגט אין א חרם די מוסדות, מען האט אים גע'רודפ'ט עד חרמה. עס ווערט אין ירושלים גענומען אזא מין הנהגה, איבעריג צו באטאנען, אז דער שטות טאקע וואס אנדערע ווילן זאגן אז אין חוץ לארץ האט מען געהאט א אנדער אידישקייט, דאס איז שקר, ס'איז געווען מדינות וואס מ'האט זיך געשלאגן טאקע אויף די ביסל גוישע שפראכן זענען טאקע אין פוילן, ליטע, וואס די רעגירונג האט נאר געהאט א כוונה צו שמד'ן, האט מען זיך געשלאגן אויף די מח, אין אונגארן איז געווען אנדערש אביסל, אז מ'האט נישט געפאדערט מ'האט געוואלט נאר מען זאל קענען אנגיין מיט שפת המדינה, די אונגארישע רבנים דאכט זיך האבן געמאכט נישט קיין טעות, האבן מקיל געווען. אביסל לערנען אביסל די גוישע שפראך דווקא, נישט אין חדר נאר בדיעבד, מ'האט געגאנגען דא אדער דארט גוישע פלעצער, און יעדער אינגל האט שוין געוויסט אז דאס איז נאר א גזירת המלכות, און מ'האט נישט מקבל געווען די גוישקייט, און מ'האט גע'עקל'ט פון דעם, געווען עקעליג. נאך די וועלט מלחמה רבינו הקדוש מסאטמאר שרייבט עס אין אפאר בריוון טאקע אין זיין דברי יואל איז דא די בריוו און טוב לב דאכט זיך ברענגט אויך דעם בריוו. האט מורא געהאט פון ירידת הדור אז אויב ס'וועט ממשיך זיין אויף אזא אופן וועט נישט זיין קיין שמירה נישט אויף די ביכער נישט אויף גארנישט און היינטיגע צייטן איז די זאך זייער מסוכן האט מען עס מתקן געווען. אז מ'זאל לערנען אין די מוסדות אריין, די ביסעלע ענגליש, פארשטייט זיך דאס איז נישט געוועזן נישט ביי פלאץ וואס די גוים האבן געוואלט שמד'ן, ס'איז געווען סך הכל מ'האט געוואלט אז מ'זאל קענען אנגיין מיט די רעגירונג געהעריג, און די גוים האבן זיך נישט געמישט. וואס האט מען געלערנט? וועלכע ביכער האט מען געלערנט? זעט מען דאך וואס רבינו הקדוש איז געזעצן ימים ולילות מיט ר' בנימין הערש בערקאוויטש זכרונו לברכה ווי מען האט געכשר'ט ביכער וואס מען מעג לערנען מען האט אויסגעקליבן די אלטע גוישע ביכער טרוקענע ביכער דער רבי האט אויסגענומען ס'זאל זיין אויף אן אופן וואס די קינדער זאלן נישט וועלן לערנען די ביכער זאל נישט נקלט ווערן אין קאפ ס'זאל זיין טרוקן ס'זאל נישט זיין ציענדיג אלעס על תנאים. ס'זאל נישט זיין קיין איין ווארט קעגן אידישקייט, ס'זאל נישט זיין דארטן קיין זאכן וואס ס'ברענגט אריין א רוח אין א קינד, נישט קיין השקפה אין א קינד, נישט א זאך נישט אויסלערנען אויף די ביכער גארנישט, דאס קען מען זען אלץ אין כולל ענינים, וויפיל גדרים די רבי האט אוועקגעשטעלט אין די ביכער. ביז דער רבי האט געמאכט הסכמה אויף יענע ביכער וואס מ'האט געגעבן. מה נאמר, מה נדבר, א חרדה כאפט אן, ווי אזוי זעהט מען די היינטצייטיגע ביכער וואס מען לערנט אין די מוסדות אין דעם יאר, האב איך א פחד וואס דא האט זיך אפגעטון. מען לערנט מיט קינדער היינט אין מוסדות התורה אין אמעריקע אין ענגלאנד אין קאנאדע לערנט מען מיט קינדער תרבות הגויים, מען לערנט מיט קינדער געשיכטע לעבן פון א גוי, און נישט א געמאלעוועטע ביכל פון א טרוקענע ביכל וואס איז געוועזן ביים רבין, לעבעדיגע בילדער לעבעדיגע ביכלעך. ציענדיג, אינטערעסאנטיג, לערנט מען מיט א קינד אויף דעם גוי, און אויף דעם גוי, און אויף יענעם גוי, מען לערנט אויס דעם קינד, א גוי איז א יש, ס'איז דא עפעס אין א גוי, א קליין קינד פון פינף יאר זאל אפלערנען דעם גוי, וויפיל שענע זאכן קען טון א גוי, א גוי קען מאכן שענע עראפלאנען וויאזוי ארבעט די עראפלאנען? דער גוי מאכט שענע ראקעטן און ברענגט א פיקטשער פון דעם מנוול, דעם גוי דעם רשע דעם אפיקורס מיט זיינע צירונגען, עקלהאפטיג וואס ער גייט אנגעטון? דאס דארף לערנען א קינד פון אפאר יאר, דאס דארף אים אריינגיין אין קאפ, דער קינד דארף אריינגיין אין קאפ וויאזוי קוקט אויס די אמעריקאנער מיליטער וויאזוי שיסט מען מיט א טאנק? וויאזוי שיסט מען מיט א רעוואלווער? וויאזוי באהאלט מען זיך? וויאזוי לייגט מען זיך? די קינדער דארפן וויסן פארוואס אין די אמעריקאנער מיליטער גייט מען אמאל געגאנגען די רויטע קליידער נאכאמאל די גרינע קליידער. די קינדער דארפן לערנען די גויאישע אינטערעסאנטע אפיקורסישע זאכן פון פון ווי אזוי מען פליט ארויף אין די לבנה, רבינו הקדוש האט שוין געשריגן אויף דעם און דעמאלטס אז דאס איז כפירה, דאס איז א וועג פון כפירה, אוי זאל מען אריין האקן כפירה אין קאפ, דאס דארף מען לערנען מיט די קינדער וואס פאררופן זיך אויף סאטמארער רב'ס נאמען. מען דארף לערנען מיט קינדער וויאזוי אלע סארטן טמא'נע עקלדיגע חיות קוקן אויס, וויאזוי חיות קישן זיך מיט א גוי, אמת'ע בילדער פון א גוי, מען דארף לערנען מיט קינדער וויאזוי מען מאכט א אפאראציע אויף א הונט, אפאראציע אויף א אויף א קעצל, אפאראציע אויף א טייגער.

אה, ווי שטייט אין א מצב ר' רפאל סאלאווייטשיק האט געשריגן אויף חיי עולם, ווער פארשטייט נישט אזעלכע פשוט'ע זאכן דארף מען קומען רעדן, ווער פארשטייט נישט א צייט וואס די ציונים האבן נאך געלאזט רואיג, זיי האבן זיך נאכנישט געמישט. אפילו היינט ווען די ציונים מישן זיך אויכעט לערנט מען אויכעט נישט אזעלכע ביכער. דער חינוך אין די גאנצע וועלט איז געווארן הפקר, פריקת עול. וואס וואלטן די ירושלימ'ער גדולים געטון פאר מנהלים זיי האבן בוגד געווען אין באשעפער. און אריינגעברענגט אזא חינוך אז מ'זאל לערנען מיט קינדער תרבות הגויים. אז רבינו הקדוש האט געגעבן הסכמה דארט אויף אלטע טריקענע ביכלעך, גוי'שע ביכלעך, וואס זענען טריקענע, ענגליש שפראך, אן קיין מושגים וואס זאל אויסלערנען די קינדער טראכטן און קלערן און א השקפה און א בליק, און אן אריינגעבן אין קינד א חשיבות אין א גוי. האט מען געקומען און אריינגעברענגט דעם גוי אין אלע בתי חינוך אין דער וועלט, בושות וחרפות, וואס מען דארף זיך מתבונן זיין אז ירושלימ'ער אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אויף א דק מן הדק אלע יארן, מוסר נפש געווען אויף דקות, ווי דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז מ'זאל נישט פערציג יאר נישט נעמען געלט ווייל שפעטער זאל זיך קיינער קענען אריינמישן, אפילו פערציג יאר האט מען געקענט לערנען רואיגערהייט, אויב ס'איז געווען אזוי, און מ'האט געקענט פשוט ברענגען תורה מיט חינוך מיט אלע גוטע זאכן, האט דער רבי געהייסן זיך מוסר נפש זיין און מ'זאל פירן א וועלטס מלחמה אז מ'זאל נישט נעמען די געלט. און ר' רפאל סאלאווייטשיק שרייט אז אזעלכע פשוט'ע זאכן דארף מען בכלל נישט רעדן. שטייט מען היינט אין א מצב אז אין די אלע מוסדות אין דער וועלט האט מען אריינגענומען תרבות הגויים. מען רעדט און מען רעדט און מען רעדט און מען שרייט, מען הערט אפילו נישט, דאס איז צוליבן געלט נעמען.

שרייט ער געוואלד די מנהלים האט ער נישט קיין טענות ווייל אוהב כסף לא ישבע כסף מען האט אוועקגעלייגט מיליאנען דא מיליאנען דארט דעם חינוך דארף מען זיי פארקויפן זיי ווערן נישט זאט פון געלט ער האט טענות אויף די עלטערן וויאזוי שיקט מען קינדער אין אזא מוסד ס'איז אמת אז אין ביי די ציונים ס'איז קלאר ווען נישט די מלחמה וואס די ערליכע אידן פירן אין מסירות נפש על טהרת הקודש וואלטן שוין די אלע חדרים פון אגודת ישראל לאנג געווען פול מיט אזעלכע ביכער, ליידער אין חוץ לארץ איז נישט געוועזן אזא מלחמה, באוויסט אז רבינו הקדוש מסאטמאר האט נישט געוואלט אנרירן די אלע געלטער פון די גוים בשום אופן. אלץ דאס איז געווען פאר חינוך, פאר החזקת החינוך, איז דער רבי האט נישט געוואלט קוקן אויף דעם, באוויסט אז דער רבי האט נישט געוואלט נעמען אפילו געלט, וואס איז נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות, בתכלית האט דער רבי אויך נישט געוואלט אנרירן זיין געלט. ס'איז געוועזן אמאל א איד, א שוואכער איד האט געברענגט דעם רבין א גרויסן סכום געלט אין די צייט די מוסדות האט זיך זייער געמוטשעט, דער רבי האט אנגעכאפט די געלט און עס אריבער געשיקט צו איינע פון די ישיבות אין אמעריקע וואס מ'האט געלערנט לימודי חול, און דער רבי איז אריינגעקומען אז מ'שטייט דאך מיט די אינגל מייסטער וואס שיקט דאך אוועק די געלט פאר אנדערע, דער רבי האט נישט געוואלט אבער אננעמען די געלט, די געלט איז נישט געווען פון א איד א גאנצער שומר תורה ומצוות, דער רבי בתכלית, דער רבי האט נישט געוואלט אזעלכע געלט פאר זיינע הייליגע מוסדות. אבער אבער נאכדעם איז כבה אורו של עולם באוויסט, מען האט אנגעהויבן נעמען געלט, און די געלט איז געווען מוסיף והולך, אז היינטיגע צייטן שטייט מען אין א מצב וואס מען נעמט מיליאנען מיליארדן, און מען נעמט אזויפיל געלט, און מען שטאפט זיך מיט געלט, מ'ווערט שיכור פון געלט, מען זעט נישט, מען הערט נישט, מען טראכט נישט, מען קלערט נישט, מען איז אזוי ווי גולמים, אזוי ווי קלעצער, פשוט שיכורים, שכורת ולא מיין, מען קען אריינעמען תרבות הגוים אין חדרים, און מען טאנצט נאך מה יפית, און מען האלט זיך נאך א גרויסער צדיק, און מען ווייזט זיך פאר די גאנצע וועלט אז מען איז מציל ומגן ומושיע, און מען גייט אויפן רבינ'ס וועגן, און מען ממש ממשיך כביכול דעם רבין אליין, אשמנו מכל עם בושנו מכל דור, מען הערט דארטן די דרשה פון רבי רפאל סאלאווייטשיק זאגט ער אז די איינציגסטע עצה פאר אזעלכע שווערע נסיונות אז צוויי קינדער פון אזא מוסד וואס נעמען געלט זאלן זיך שמד'ן ברבים, דאס איז די איינציגסטע עצה. יוי, צו אפהאלטן אזעלכע נסיונות. הלוואי זאל זיך שמד'ן צווי קינדער זאגט ער. וועט קומען א ישועה. נישט קיין ספק רבי רפאל סאלאווייטשיק אין היינטיגן מצב וואלט ער געזאגט, הלוואי זאל זיך שמד'ן די פאר מנהיגים וואס פירן אפ כלל ישראל פון אידישן וועג וואלט געווען א ישועה. שטייען מנהיגים, שיכור נאכן געלט, זיי זעהן נישט, זיי הערן נישט, מען פילט אריין, מען פירט אריין דעם גאנצן כלל ישראל אין שאול תחתית, איז נאך ווען מיר זעהן די אלע זאכן אז אין ירושלים עיר הקודש האט מען אויסגעלערנט אז מען שלאגט זיך אויף חינוך במסירות נפש אפילו מען שטייט נאך אסאך מיילן ווייטער פאר די חשש פון אריינמישן דברים זרים אין דעם חינוך נאר גערעדט פון געלט און ווייטער געלט ווי ווייט מ'האט נאר געשטאנען האט מען געפירט א מלחמת חרמה ווי רבינו הקדוש האט געזאגט אז פערציג יאר ארום קענען זיי זיך מישן דארף מען נאך טון מסירות נפש נישט צו נעמען א פרוטה אחת אפילו עס איז געווען אזעלכע שווערע צייטן וואס איז טאקע דער פשט? פון וואנעט האט מען דאס גענומען? און וואס איז געלעגן אין דעם? און וואס איז טאקע געווען דער היתר? מען האט אזוי געפייניגט די מנהלים וואס האבן אנגעהויבן נעמען געלט, מ'האט זיי גע'רודפ'ט, ס'איז ממש געווען עד כדי רציחה, האט מען גע'רודפ'ט די וואס האבן גענומען געלט פאר חינוך, אפילו מ'האט נישט אריינגעמישט קיין שלעכטע זאכן אינעם חינוך, אפילו מ'האט נאכנישט זיך פארפליכטעט ארויסנעמען שם השם, מ'האט נאכנישט גענומען די טייטל וואן פראגרעם מיט די יו פי קעי, מיט די מיטל פראגרעם, מיט די קאלעדזש פראגרעם, מ'האט נאכנישט פארפליכטעט די אלע תנאים פון הכחדת הדת. האט מען דעמאלטס יורד געווען לחייהם פון אזעלכע מנהלים וואס האבן גענומען געלט, וואס איז טאקע דער פשט, וואס ס'איז געווען אזא פייער? מען זעט פון די אויבערדערמאנטע ווערטער, דער פייער אין ירושלים איז געקומען פון די רבנים פון חוץ לארץ, פון אייראפע, מוז זען די תלמידי הגרא זענען געווען די ערשטע דא, שפעטער איז געקומען די תלמידי הגרא האבן זיך פאררופן אויף דעם פסק פון רב עקיבא איגר. האט געזאגט אין ליטע דארטן און די פסק בית דין פון די אונגערישע רבנים זיבעציג רבנים האט מען גענוצט דעם פסק פון רב עקיבא איגר אז טשעפען דעם חינוך מאכן שקאלעס איז יהרג ואל יעבור אויף דעם בריוו האט מען אנגעהויבן בויען די חרם אין ירושלים אין די ערשטע יארן שפעטער האט מען געזעהן אז דער מחנה חיים מיט רב הלל קאלעמייער האבן געשריבן געשיקט בריוון צו די רבנים אין ירושלים די שפעטערע יארן פארוואס טוט איר שווייגן בשעת ס'איז געקומען איינער געוואלט אויפשטעלן א בית יתומים איז געווען א חשש ווער ווייסט אז אחד מן הימים וועט ער נאך זאגן דעות אין חינוך און געפאדערט מ'זאל אריינלייגן אין חרם די מענטשן און די ירושלימ'ער רבנים לאור די בריוון פון רבי הלל קאלעמייער האט מען אזוי געטוהן, געמאכט א נייעם חרם, אנגערופן להט החרב, שפעטער רבי יהושע לייב דיסקין, רבי יוסף חיים זאנענפעלד האבן מיטגעברענגט דעם דרך פון חוץ לארץ, רבי יהושע לייב האט געברענגט דעם דרך וואס ער האט פראקטיצירט אין בריסק, רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט געברענגט דעם דרך פון כתב סופר, אזוי האט מען אפגעהיטן ירושלים. און וואס איז געווען דער פייער און רעד אז מ'האט אין דעם אזוי שטארק מחמיר געווען מער ווי אין אנדערע ענינים, אז אפילו איז מען געשטאנען אזוי ווייט כמטחוי קשת האט מען שוין איבערגעקערט די וועלט און מ'האט גע'רודפ'ט די וואס האבן פוגם געווען אין דעם ענין. כל פנים, וואס איז טאקע דער פשט אז די ירושלימ'ער אידן האבן מקבל געווען די הנהגה פון רבותינו הקדושים, תלמידי חתם סופר, רבי יהושע לייב דיסקין, די רעבעס אין ירושלים, די רעבעס אין חוץ לארץ, רבינו הקדוש, אזא הנהגה, אזא שארפע הנהגה אין חינוך. אז מען האט נאר אנגערירט דעם פלאנקן פון חינוך, אפילו מען האט נישט געטשעפעט דעם עצם חינוך, נאר מען האט גענומען געלט פון מקורות זרים, האט מען שוין געגאנגען א מלחמת חרמה מיט דעם מנהל, מיט דעם רבין האט מען מבזה געווען, מען האט אים מחרים געווען, האט מנדה געווען מעדת ישראל, וואלט אים רודף געווען די יונג עד חרמה, פון וואנט האט ער גענומען אזא הנהגה, און וואס איז דער פשט פון אזא הנהגה, וואס איז טאקע דער פחד ווען מען רעדט פון חינוך, אפילו מען שטייט נאך אזעלכע מייל ווייטער אוועק, וואס מען זעט אז דער דרשה פון הגאון רבי וועלוול סאלאווייטשיק וואס מען האט פריער דערמאנט, ער פארשטייט נישט פארוואס מ'דארף בכלל רעדן היינט אזעלכע זאכן, ס'איז ביי אים פשוט אז אזא זאך ווי ווען דער מנהל גיט צו עסן די קינדער חזיר פלייש, אפילו די רעגירונג מישט זיך נאך גארנישט אריין, מען לערנט נאך אלץ כשר ויושר, די עצם זאך אז מען נעמט געלט. און זיי קענען זיך אריינמישן אין חינוך, און דער בריסקער רב האט געהאלטן דאס איז טאקע סיי געווען אין בריסק ווען די גוים האבן געוואלט געבן געלט פאר חינוך איז פארשטייט זיך ביי ציונים איז געווען נורא ואיום וואס מען האט פאר דעם מבזה געווען און מען האט מחרב געווען א מנהל וואס האט געטשעפעט אזא זאך. קען טאקע מסביר זיין וואס איז דעם ענין פון חינוך. אין די תורה שטייט דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר אברהם אבינו האט אים צוגעזאגט דעם המשך הדורות דעם גאנצן כלל ישראל מיטן ארץ ישראל מיטן בית המקדש מיט די מיט אלע דורות און כלל ישראל קומט ארויס פון אברהם אבינו און דער רבונו של עולם האט געזאגט פארוואס גיבט ער אלץ אברהם אבינו כי ידעתיו למען אשר יצוה בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך השם ללכת אחריו? דער רבונו של עולם האט געזאגט ער קען נישט פארהוילן קיין זאך פון אברהם אבינו, דער רבונו של עולם האט געגעבן אלעס פאר אברהם אבינו ווייל ידעתיו, ווייל ער ווייסט אז ער גייט מחנך זיין דעם המשך הדורות זיין נאמנים לשם ולתורתו. ווען נישט דעם איז נישטא קיין כלל ישראל, ווען נישט דעם איז נישטא קיין תורה, איז נישטא קיין בית המקדש, נישטא קיין ארץ ישראל, איז נישטא קיין גאולה, איז נישטא קיין משיח, איז גארנישטא. וואס אלע אנדערע גוים חוץ א פון פון פון פון פון אלע בני נח האבן נישט באקומען די תורה זיי האבן גארנישט באקומען אויף ווער האט יא באקומען די אלע זאכן כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו טייטש איז דער ענין פון מחנך זיין דעם המשך הדורות צו זיין נאמנים לה' ולתורתו דאס איז יסוד היסודות. וואס נאר בזכות דעם האט דער רבונו של עולם אונז געגעבן א קיום אין האומה הישראלית, ווי דען אז די למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו מישט מען אריין דעם גוי, דער גוי גיט געלט אז מען זאל קענען מצוה זיין את בניו ואת ביתו אחריו, דער גוי האט א דריסת רגל נאר דער גוי האט א בעלות, ס'איז נישט משנה צו ער וועט היינט זאגן א דעה, צו ער וועט פערציג יאר ארום זאגן א דעה, צו הונדערט יאר ארום וועט דער גוי קענען זאגן דעות, דער מנהל וואס האט א יד אין דעם חלק, וואס ער נעמט אריין דעם גוי אין למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו. ער שטעכט אריין א מעסער אין די הארץ פון די תורה, אין די הארץ פון כלל ישראל, און מחריב דעם גאנצן יסוד פון אברהם אבינו, וואס די גאנצע זאך וואס אברהם אבינו האט זוכה געווען, עס קומט ארויס דער כלל ישראל פון אברהם אבינו, און דער רבונו של עולם האט אים געגעבן די אלע. מתנות, נאר למען אשר ידעתיו אז ער וועט אנזאגן זיינע קינדער אלע דורות זאל זיין ערליכע אידן, זאל גארנישט טשעפען די הייליגע תורה, קומט אזא איינער אין די מצוה פון חינוך מישט ער אריין א טמא'נער עקלדיגער גוי, פארשטייט זיך ער מישט אריין א ציוני, ער נעמט זיין געלט, די תורה איז מעיד אז מען נעמט געלט קריגט ער א דעה, ס'מאכט בלינד, קומט אויס אז מיט דעם איז מען מפקיר די למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו און גדול עוונו מנשוא די צוויי בריוון פון רבי יוסף חיים זאנענפעלד אז ס'געווען אום רש פ ג נישט אום רש פ ד, ס'איז געווען די גרויסע צרות אין ירושלים האט ער געזאגט ווייל מ'האט געטשעפעט דעם חינוך דעמאלטס פאר משי ת, אז מ'טשעפעט דעם חינוך פאר משיח קומט צרות אין די גאנצע וועלט. מ'שטייט אין א מצב אז די גרויסע קהילות, די מנהיגים, די שיכורים זענען שיכור פון געלט, זיי שטאפן זיך אן מיט ביליאנען געלט פון גוישע כופרים, האבן אריינגענומען אין סטעיט ביכער אין מוסדות, די ביכער וואס ס'איז לא עלה על דעת רבותינו מעולם, בימות המשכילים לערנען מיט גוים, מיט קינדער, תרבות הגוים. אלע זאכן וואס מ'האט אויסגערעכנט פריער איז נישט קיין משל, ס'איז א חלק פון די ביכער. לערנט מיט קינדער ווי דער גוי קוקט אויס און זעהט וואס דער גוי האט אויפגעטוהן אויף דער וועלט, וואס יענער גוי האט אויפגעטוהן אויף דער וועלט. פאר מ'הייבט אן דאווענען איז דארטן דא דברי כפירה, ס'איז דארטן דא קאמיקס, ס'איז דארטן דא חכמות זרות. דער עצם נעמען קליינע קינדערלעך און אריינשטופן אין קאפ אז ס'איז דא א מושג א גוי קען אויפטוהן. און מען זאגט נאך עלינו לשבח זאגט מען שהם משתחוים להבל וריק, ומתפללים אל אל לא יושיע זענען גארנישט ווערד, קומט מען זאגן די קינדער, א קינד פון פינעף יאר א קליין תמימישע מח, מען האקט אים אריין אין קאפ אריין, דער גוי האט אויפגעטון פאר דער וועלט, ער האט געמאכט עראפלאנען, דער גוי האט געמאכט ראקעטן, דער גוי האט געמאכט אזעלכע זאכן, און דער גוי איז געווען א פרעזידענט. און ער האט געטון אזוי און אזוי, און דער גוי טוט דאס און דער גוי טוט יענץ, מען לערנט אויף דעם קינד מיט לעבעדיגע בילדער, והיו עיניך רואות את מוריך, זעט ער אויף טמא'נע גוים, כופרים, ס'איז דאך שמד אין חינוך, ס'איז נאך אזא שמד אין חינוך נישט געווען, דאס איז מזרחי. איז מזרחי כפשוטו, וואס א חילוק צו מזרחי איז אין ארץ ישראל, ווי קען זיין א א באבאווער מזרח'ניק און א סאטמארער מזרח'ניק און א בעלזער מזרח'ניק און א גערער מזרח'ניק, נעמט מען קליינע קינדערלעך פון זעקס יאר און מען האקט זיי אריין אין קאפ תרבות הגויים, ווערט דער קינד א גוי'אישע עקלדיגע קאפ. קיין יראת שמים קדושה וטהרה קען מען שוין נישט רעדן צו אזא קינד ער קען נאך בלאפן ער קען נאכמאכן ער זאל אויסזען א גוטער קינד די קאפ אינעווייניג וואקסט ווי א גוי און אט אט דאס האט מען אריינגעברענגט דא אין די מוסדות פארוואס האט מען דאס אריינגעברענגט דער רבי האט דאס נישט אריינגעברענגט ווי איז דאס אריינגעקומען אין די מוסדות אין אגודת ישראל האט מען דאך נישט אריינגענומען אזעלכע ביכער. ווי איז דאס אריינגעקומען אין די אלע מוסדות אין אמעריקע? נאר אוואדע בריסקער האט שוין גע'חזר'ט, אמעריקע איז עולם השקר, דער בריסקער האט געהאלטן בשעת די וועלטס מלחמה אז ס'איז יהרג ואל יעבור, דאך וועט ער מוסר נפש זיין נישט פארן אויף אמעריקע, ס'איז א מדינה של שמד. פארשטייט זיך רבינו הקדוש פון סאטמאר האט געהאט א עקסטערע אנווייזונג פון רוח הקודש הימל ער זאל פארן אמעריקע און אויפשטעלן די אידישקייט און ראטעווען די אידישקייט אבער מיט דעם אלעס איז טאקע די וואס זענען זיך אנגעטשעפעט אין גארטל פון רבי'ן זכרונו לברכה. זענען געווען זיך אין קודש הקדשים, דער רבי האט זיי ארויפגעברענגט אין קודש הקדשים, אין די שווערסטע פלעצער, און מ'האט געהאט א שמירה, און געווען דבוק אין אזא גרויסן צדיק. אבער ווען רבינו הקדוש איז עולה בסערה השמימה, אנשטאט צו זיין אנגעכאפט ווייטער אינעם גארטל פון רבינו הקדוש, האט מען זיך אנגעכאפט אין די גארטל פון די גויים. מיט טאָג צו טאָג וואַקסן די פּראָגראַמען, וואָס מ'האָט נישט געחלומט אַז מ'וועט נעמען אַזעלכע פּראָגראַמען, און בפרט אינעם רבינס מוסדות, האָט מען באַקומען מיט דעם צוויי זאַכן, סיי מ'איז צוריק אַריינגעפאַלן אין דעם עולם השקר פון אַמעריקע, אינעם עולם הגשמי, דעם עקלדיגן דא, דעם עקלדיגן אמעריקע, ס'איז מלא תועבה פריצות, רבינו הקדוש זצל האט טאקע געזאגט דארט אין דברי יואל, בשובבים תורה שמות אדער פרשה די אנדערע פרשה, דערמאנט ער אז אמעריקע איז ערגער ווי ארץ מצרים, מצרים שטייט אז זיי האבן אפגעהיטן לשונם לבושם. שמם, אין אמעריקע האט מען אלעס אויסגעריסן, זיי האבן אויסגעריסן אידישקייט פון תועבות און חילול שבת, לשונם לבושם, אלעס האט מען דארטן אויסגעריסן, דער רבי זאגט אז אמעריקע איז ערגער ווי ארץ מצרים. אז מען האט זיך אנגעכאפט אין די גארטל פון די גוי'אישע געלט, האט מען אפגעלאזט דעם גארטל פון רבי'ן, ליגט מען פארטיפט אין די בלאטע אין אמעריקע. פאר דעם טאקע דער דער בריסקער ראש ישיבה ר' יאשע בער סאלאווייטשיק זכרונו לברכה, האט אנגעזאגט די תלמידים נאכן סאטמאר רב אויך, ווייל דער רבי זכרונו לברכה האט געראטעוועט אמעריקע און געמאכט א ציבור פון טויזנטער ערליכע אידן, אבער לאחר פטירתו ווער ס'איז נישט געבליבן מחובר אינעם רבי'ן, ער האט באקומען דעם חיבור אויף אמעריקע, איז ער מחובר מיט רע מיט שקר און מיט אלע שלעכטע זאכן. האט געזאגט אז מען זאגט אין אמעריקא אז איינער איז א גרויסער צדיק זאל מען אים נישט גלייבן, מען זאגט אויף איינעם אז א גרויסער רשע זאל מען אים נישט גלייבן, מען זאגט אויף איינעם אז א גרויסער דאקטאר זאל מען אים נישט גלייבן, ס'איז אן עולם השקר. מען איז געגאנגען דער רבי זכרונו לברכה האט אויפגעשטעלט מוסדות מיט בלוט. דער רבי זאגט עס אין כמעט יעדן דינער תורה, טאקע אין די פרשות פון ווינטער, ויצא, וישלח, וישב, וויפיל מאל דער רבי זאגט, ס'איז א נס למעלה מדרך הטבע אז מ'האט מצליח געווען צו אויסהאלטן די מוסדות ביז יעצט. ער קען נישט פארשטיין וויאזוי ממש על פי דרך הטבע איז נישט מעגליך, ער זאגט נאר ס'איז דא סייעתא דשמיא אז ס'האלט זיך אויס די מוסדות פון הייליגע פון כשר'ע געלט זאגט ער פון אונזערע אידן די אנדערע גאס קיינער האלט נישט ביים געבן געלט אונזערע מוסדות, מ'האט פיינט אונזערע מוסדות, און ס'האלט זיך אויס אונזערע מוסדות נאר פון געלט וואס אידן גיבן מסירות נפש, חס מלהזכיר, אלע אלע רוב געלט אלע הוצאות אינעם רבי'נס מוסדות ווערן גע קומט היינט פון די כופרים, ס'א טעות אז מ'רופט עס דעם רבי'נס מוסדות, דאס איז די גוים'ס מוסדות. טאקע האט ארויסגעגעבן דא איינער פון די גרויסע גדולי ישראל, ס'איז געגאנגען דורך דעם ליין פאר צוויי טעג צוריק, איינער פון די גרויסע תלמידי מרן החזון איש, ער האט זיך נאך געווייקט ביי די אלע צדיקים, א גאון א צדיק רבי ישראל מאיר וויינטרויב שליט א פון לונדון, האט געזאגט דברים פשוטים. א מוסד, וואס דער גוי האט א דעה, ער קען זאגן א דעה, דאס איז א גוי'שער מוסד, דאס איז נישט קיין אידישער מוסד, און קל וחומר ס'איז נישט דעם רבי'נס מוסד, מ'האט גע'גנב'עט די מוסד פונעם רבי'ן, מיט גנבים מיט גזלנים, דער רבי וועט נאך נוקם זיין אין די אלע מענטשן וואס האבן פורץ גדר געווען צו נעמען די געלט, דער רבי וועט נאך נוקם זיין בעולם העליון עד סוף כל הדורות.

בושה וחרפה, בושה תכסה פנינו אז מען קען טוהן אזעלכע זאכן, מען קען ארייננעמען אזעלכע ביכער, גוי'שע טמא'נע עקליגע ביכער, אריינפלאנצן אין די קינדער גוי'שקייט פון אלס קליין אן, דער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז א קינד ביז זעקס יאר וואס מען כאפט אריין אים צו אריינלייגן אין קאפ, דאס בלייבט אים. האט מען אריינגעכאפט איז שוין מיין בלייבט און וואס האט מען פארשפעטיגט האט די רבי געזאגט מ'האט פארשפעטיגט האט מען דעם קינד די זעקס יאר אריינגעהאקט אין קאפ טמא'נע גוים פאר ווי ארויס א טומאה מ'טוט אפלערנען מיט אים מ'טוט אפלערנען וויפיל שיינע זאכן דער גוי קען טון מיט לערנען צוויי שעה א טאג ענגליש מיט זיצן טייטל וואן טיטשערס זיצן חברותות פון פינעף זעקס אכט קינדער צוזאמען און מסביר זיין די אלע עקעלדיגע שטותים נאך זיצן מיט גוישע טיטשערס מיט מיט סמארטפאונס, צי אידישע טיטשערס פון שטודירטע פון קאלעדזש וועט מען קען מען נאך זיצן א מאל און דעם קינד דאס טראפעט מען אים אריין פאר די זעקס יאר אדער נאך די זעקס יאר דער קינד בלי ספק וואקסט אויף א גוישע טמא'נע קאפ. ס'איז נישט חשוב'ער. דא פיל מזרחניקעס וואס דאווענען און לערנען, מיט די מזרחניקעס וואס לערנען אין רבינ'ס ספרים דאס קען נאך אויך מיטגיין, מ'וועט פון דרויסן וועט מען אויסקוקן ממש ער קאכט זיך אין רבי'ן און אינערייניג מען איז פארדארבן, מ'זעט אין די פריערדיגע פרשה אין פרשת תולדות, מ'זעט עשו הרשע פון דער גרעסטער רשע אין יענע צייטן. זיין כיבוד אב, וואס איז געווען זיין כיבוד אב שטייט אין מדרש עשו האט געגלייבט אין די ברכות פון זיין טאטן, ער האט געהאט אמונה אין זיין טאטן אז זיין טאטנ'ס א ברכה ווערט מקויים, און ער האט געוויסט אז יעקב האט אים אויסגעכאפט די ברכה, אז ער האט אים אויסגעכאפט א אמת'ע ברכה, און האט געוויינט און געקלאגט, מיט דעם האט ער געהאט כיבוד אב, ווייל ער האט מחשיב געווען זיין טאטן. מען זעט פון דעם, מען קען זיך קאכן אין א רבי'ן, מען קען האבן אמונה אין א רבי'ן, מען קען גלייבן אין א רבי'ן און מען איז עשו הרשע. אויב וויל מען טון וואס מען וויל, מען וויל זיך אנפרעסן מיט טמא'נע געלט, מען וויל זיין א וואוילן נאכלאזן וואס שוואוילטאג, אמעריקאנער גרינגע לעבן וויל מען זיך פירן און זיך קאכן אין רבי'ן, מען קען זיין עשו הרשע און זיך קאכן אין רבי'ן, עשו האט זיך אויך געקאכט אין יצחק, ער גלייבט אז זיין טאטנ'ס א ברכה וועט מקויים ווערן, און דאס איז געווען זיין כיבוד אב וואס כלל ישראל ליידט נאך פון ביז היינט. די אלע חברה און אשכול יונגען קענען ארייננעמען גוי'שע טמא'נע זאכן אין קינדער'ס קעפ און רעדן נאך אויפן רבינ'ס נאמען זענען נישט בעסער ווי עשו הרשע. עשו הרשע האט נישט געטשעפעט קיין חינוך פון הונדערט טויזנט קינדער. קענען זיצן חברה אין וויליאמסבורג שיכורים וואס זענען אנגעפראסן מיט געלט, רעבעס וואס זענען ערשטיקט פון געלט, שיכור פון געלט, עסקנים וואס זענען שיכור פון געלט, יעדע פאר יאר זענען זיי מצליח צו מאכן נאך א פראגראם פון געלט, געקומען אזא קאראנע, מיט וואקסינען גייט מען עס געבן, האט מען אין וויליאמסבורג געמאכט הונדערט מיליאן דאלאר, אזא סכום, קרוב צו אזא סכום האט מען באקומען פון די רעגירונג. מ'קען זיין אזוי שיכור, זיך קאכן אין רבי'ן און אפשמד'ן הונדערט טויזנט קינדער? אויסגעריסן דעם גאנצן שטריימל חלק פון כלל ישראל, אויסגעריסן, אפגעהארגעט. עשו הרשע האט דאס נאך אויך נישט געטון? ער איז געווען א רשע פאר זיך. טשעפען די מין פון חינוך האט מען געוויסט אין ירושלים דאס איז די גרעסטע עבירה און א מנהל וואס וועט נכשל'ן מיט אזא חטא טוב מותו מחייו דאס האט מען געטון אין אונגארן און אין אייראפע ווען די משכילים האבן אנגעהויבן קאמאנדעווען מען האט געפרובירט אריינברענגען השכלה אין חדרים מען האט זיי גע'רודפ'ט מען האט נישט רחמנות געהאט אויף זיי. די גרעסטע רעבעס פון ירושלים האבן געטשעפעט דעם חינוך, האט מען זיי אריינגעלייגט אין חרם, מען האט זיי מנדה געווען, און עד היום הזה זענען זיי מוחרם ומנודה מעדת ישראל פון די ערליכע אידן. מ'קען זיך פאררופן אויף א ממלא מקום פון פון חידושי הרים, מ'קען זיך אנרופן אויף א ממלא מקום פון בעל התניא, מ'קען זיך אנרופן אויף א ממלא מקום פון ר' ישכר דוב בעלזער, און מ'קען זיך אנרופן אויף א ממלא מקום פון פון אלע אנדערע גדולים מתוך ישראל, מ'קען זיך אנרופן אויף א ממלא מקום פון רבינו הקדוש, און מ'קען חרוב מאכן כלל ישראל, קיינער האט נישט קיין הבטחה. אוואדע אז מ'האט אזעלכע יסודות פון צדיקים, מ'האט יסודות פון בעלזער רב, פון ר' ישכר דוב, און פון מהרש"ב פון לובאביטש, מ'האט יסודות פון חידושי הרים, אוואדע האט מען א גרויסע שמירה, מ'האט א גרויסן כח, אבער אויב נעמט מען געלט השוחד יעור. פארלירט מען דאך דעם קשר פון די אלע צדיקים, מ'האט דאך נישט קיין שייכות מיט די צדיקים, ווי דער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז נעתק מן מקור הקדושה, א רבי וואס איז אפגעהאקט פון מקור הקדושה, מיט וועמען איז ער יא מחובר? איז דאך מחובר מיט מקור הטומאה. אז מ'איז מחובר מיט מקור הטומאות איז נישט קיין ווינדער וויאזוי קומט אריין די אלע אינסיידס ביכער, וויאזוי קומט אריין תרבות הגוים אין מוסדות, אזעלכע הייליגע מוסדות רבינו הקדוש האט אויפגעשטעלט, אז מען נעמט געלט און מען איז מחובר מיט מקור הטומאות ווערט אלס פארענטפערט, רחמנא ליצלן. קומען נאך אזעלכע חברה און דרייען א קאפ און מאכן א מצוה צו נעמען געלט, און פאררופט זיך נאך אויפן רבינ'ס נאמען? מען שטייט אין א מצב, די גאנצע וועלט, כופרים אין די גאנצע וועלט זענען פארלייגט צו אויסרייסן דעם חינוך פון כלל ישראל, קענען נאך קומען אזעלכע בהמות און קומען מאכן א מצוה צו נעמען געלט? און ווער ס'זעט צו טוהן קעגן דעם דער וואס וועט פרובירן טוהן פעולות צו אפהאקן די געלט, וועט מען נאך פירן א מערכה קעגן אים, און ער גייט נאך קעגן רבי'ן. ווער איז זיין רבי? עשו הרשע האט אויך געזאגט אז יצחק אבינו איז זיין רבי, ער האט געגלייבט אין יצחק אבינו, ער האט זיך געקאכט אין די ספרים האט זיך געקאכט אין יצחק אבינו און געוויסט אז אז ער דערלייגט די ברכה פון יצחק אבינו האט ער ממש דערלייגט זיין לעבן און ער איז געבליבן עשו הרשע ער איז געווען א בועל אשת איש חמש עבירות האט ער אפגעטוהן יענעם טאג וואס אברהם אבינו איז נפטר געווארן דעם טאג ער איז געווען א עובד עבודה זרה ער איז געווען דער גרעסטער רשע שבעולם און האָט זיך געקאָכט אין יצחק אָבֿינו. דער גרעסטער חטא אַז מ'טשעפּעט חינוך. מען קען זיך קאָכן אין רבין זכרונו לברכה מ'איז אַ עוכר ישראל. נישט אַנדערש ווי עשׂו הרשע האָט זיך געקאָכט אין יצחק אָבֿינו. קומט דערציילן. שטותים, מ'זעט אין אלע תורות פון רבינו הקדוש אין דינער תורות ווי ער זאגט ס'איז א נס, דער רבונו של עולם מאכט ניסים ווי אזוי ער האלט אויס די מוסדות פון אייגענע געלט פון אידן שומרי תורה ומצוות, דער רבי האט אוועקגעווארפן געלט פון אידן וואס זענען נישט אינגאנצן ערליך, האט ער עס אויך אוועקגעווארפן. פון די גוי'שע כופרים מאכט מען א מצוה צו נעמען געלט. ס'איז דאך אזא שמד נישט געווען אז די גאנצע קנאי'שע אידנטום ס'איז אין אמעריקע אין ענגלאנד אין קאנאדא האט מען אפגעשמדט אין איין טאג, נישט אין איין טאג, ס'איז א מעשה פון יארן פון נעמען געלט פאר חינוך וואס וואלט קאליע געמאכט דעם גאנצן חינוך, מ'וואלט געדארפט רייסן קריעה און גוזר תענית זיין אויף אזא צרה. מי מילל ומי פילל. מ'הייבט אן רעדן וועגן קאמען קאור, מ'הייבט אן קריכן, ס'ליגט שיטות, חכמות הלימוד, ס'ליגט אין דעם געוויסע חכמות וואס זיי לייגן אריין אין די ביכער, די גוי'אישע חכמות. קודם מאכט מען דעם קינד פאר א גוי'שע קאפ, ער לערנט אינסייד ביכער, ער לערנט זיך אן מיט די גוי'שע, גוי'שע אינטערעסאנטע, עקלדיגע, שטותים, און שפעטער לערנט מען אים אויס טראכטן ווי א גוי, א דרך הלימוד ווי א גוי. זיך נאך געטראסט רבנים קומען זאגן יא מיט לערנען די דרך הלימוד וועט עס העלפן צו פארשטיין א תוס' עפרא לפומם א קינד וואס לערנט א תוס' מיט די חכמה די חכמה האט דאך געמאכט ער זאל מערער זיין אויף דעם תוס' נישט האבן קיין אמונה אין דעם תוס'. איך דארף נאכזאגן אז ס'איז דא א צל"ח אין ברכות דארף מען בייז דארף בודק זיין אינעווענדיג מנעו בניכם מן ההגיון און ער זאגט איינער וויל לערנען תורה ער וויל לערנען תורה דורך דעם וואס ער וועט פארשטיין תורה דורך חכמת הגוים זאל בעסער נישט לערנען דאס איז כפירה צו זאגן אז דורך די גוי'אישע טמא'נע חכמה וועט מען פארשטיין די הייליגע תורה, דער טייל לשון זאך ביסטו מגחם אז די תורה איז נישט קיין אור עליון, די תורה איז נישט קיין אור קיין מקור קדושה, מקור קדושה קען מען, די השגה אין מקור קדושה קען קומען מיט השגה פון טומאה, דאס איז כפירה. ווי קומט בכלל אריין א גוי אין חדר? ווי קומט אריין א גוי'שע חכמה אין חדר? אז רבינו הקדוש האט געגעבן הסכמה אויף אפאר ענגלישע ביכער וואס אויסגעקליבענע ביכער וואס רבי דער רבי האט עס אויסגעקליבן, מען האט געארבעט שעות מיט טעג מיט נעכט ביז מען האט אויסגעקליבן ביכער, ווער איז דער מחוצף וואס האט געביטן די ביכער? ווער ווייסט צו די מענטש וועט פון גיהנם נישט ארויסגיין? אין אין אין צו דען ירושלים מיט מיט חוץ לארץ האט צוויי תורות? צו דען נאך די די מלחמה האט מען באקומען א נייע תורה א נייע מסורה? אין ירושלים האבן האבן די עלטערן געהינגערט, מען האט באגראבן קינדער כדי צו נישט נהנה זיין פון די קליינגעלט וואס מען האט געקענט באקומען פון די ציוניסטן פאר חינוך. אזוי שטארק האט מען זיך מוסר נפש געווען נישט ארייננעמען א קלייניקייט אין חינוך, קענען קומען אידן אין חוץ לארץ זאגן אז זיי האבן א אנדערע תורה, זיי האבן א אנדערע באשעפער, אוואדע איז דא א חילוק אין דעם, אין דעם האט רבי רבי יהושע לייב דיסקין מיט די פריערדיגע גדולים וואס האבן געמאכט דעם חרם אויף לערנען גוי'אישע שפראך, און אין חוץ לארץ איז נאך געווען דער חרם. אבער פון לערנען גוישע שפראך מיט די ביכער וואס די רבי האט אריינגעברענגט, ביזן לערנען תרבות הגוים, דאס איז א חילוק פון שמים וארץ, דאס איז א חילוק פון א איד מיט א גוי. דער קלות דעת וואס מ'האט אריינגעברענגט אין חוץ לארץ, אז דער חומר הענין פון חינוך געהערט אין ארץ ישראל, דאס איז שמד. דאס איז היפך התורה, דאס איז היפך אמונה, דאס איז בוגד געווען אין די מסורת אבות פון אלע דורות. די מלחמה אין ירושלים ווי מען האט פריער דערמאנט איז אויך נישט געקומען דווקא פון ירושלים, פארקערט האט מען געזען די ערשטע מלחמה האט געמאכט די תלמידי הגר"א וואס זענען ארויפגעקומען פון חוץ לארץ, די חרם האבן געמאכט די תלמידי הגר"א האט מען האט מען געבויעט דעם חרם, ביים צווייטן חרם זעט מען באריפט מען זיך אויפן פסק פון רבי עקיבא איגר, וואס דער פסק פון רבי עקיבא איגר איז טאקע געווען אין חוץ לארץ, ס'איז דא דער פסק בית דין פון די זיבעציק רבנים אונגערן, די אונגערישע גדולים. און די צדיקים וואס דאס צענטער ס'איז איז דער רבי עקיבא איגר אז טשעפען חינוך איז יהרג ואל יעבור אריינברענגען לימודים גוישע זאכען אין א חדר איז יהרג ואל יעבור און אויף דעם איז אויך דער דריטער חרם שפעטער דער חרם פון להט החרב צו דער פערדער דאכט זיך איז א חרם וואס רבי הלל קאלאמייער מיטן מחנה חיים האבן אויפגעפאדערט פון ירושלימער גדולים שפעטער איז אריבערגעקומען רבי יהושע לייב דיסקין און האט איינגעפירט דעם דרך וואס ער האט אנגעפירט אין בריסק האט ער איינגעפירט אין ירושלים, ס'איז געקומען רבי יוסף חיים זאנענפעלד שפעטער, דער דרך פון כתב סופר האט ער איינגעפירט אין ירושלים, שפעטער איז געקומען דער מהרי"ץ דושינסקי און דעם דרך פון כתב סופר האט ער אויך איינגעפירט אין ירושלים. אזוי האט מען געאכט אין געבן חינוך און די קלות דעת וואס מ'מאכט אז חוץ לארץ איז דא א אנדערע תורה איז דא א אנדערע באשעפער דאס איז כפירה די שקצים פארטייטשן די גמרא וואס פירט קיין כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוקה די שקצים פארטייטשן דאס רחמנא ליצלן אז אין אמעריקע אין חוץ לארץ אין אמעריקע אין ענגלאנד אין קאנאדע איז דא א אנדערע תורה איז דא אנדערע אמונה איז דא אנדערע חינוך דא אנדערע באשעפער, ח חלילה, ס'איז כפירה, דאס איז פריקת עול, שקצים האבן אריינגעפירט אין קאפ אריין. דער זעלבער באשעפער פון אין ארץ ישראל, דער זעלבער באשעפער אין די גאנצע וועלט, און אז אין ארץ ישראל האבן די אלע צדיקים פארשטאנען אז א בעסער זאל מען הונגערן, אפילו עס איז געווען פיקח נפש און פארגראבן קינדער לעבעדיגערהייט, בעסער צו הונגערן ווי נישט צו נעמען א קלייניקייט, טשעפען דעם חינוך אין א משהו, מיט אפילו נעמען נאר געלט פון ציונים אדער פון גוים. פון די ענגלישע רעגירונג האט מען נישט געלאזט נעמען בשעת שנת ת"ש בית ווען די גאנצע וועלט איז געווען די מלחמה אין ארץ ישראל איז געווען א הונגער מענטשן זענען געשטארבן פון הונגער האט מען דעמאלט גע'אסר'ט צו נעמען געלט פאר חינוך פון די ענגלישע רעגירונג. די זעלבע תורה וואס די צדיקים האבן אונז אויסגעלערנט אין ארץ ישראל דאס איז דא אין די גאנצע וועלט. איז דער פרט אז אז מ'האט נישט געלאזט לערנען א גוי'שע שפראך, האט מען אין חוץ לארץ בדיעבד יא געלאזט, ס'איז נאר בדיעבד. אלעווייל רבינו הקדוש האט נישט געווען קיין בקי אין די גוי'שע שפראכן, די אלע די אלע קלי הדעת פארריפן זיך טאג און נאכט אויפן רבינ'ס נאמען מיט מעשה'לעך צו חרוב מאכן דעם גאנצן חינוך, מ'איז מחנך די קינדער? רבינו הקדוש האט מתיר געווען אלעס, נאר אין ארץ ישראל האט ער גע'אסר'ט, אין חוץ לארץ איז אלעס מותר. דער רבי האט מתיר געווען ענגליש, האט מתיר געווען אלע גוי'שע ביכער, ער האט אלעס מתיר געווען, געלט, אלעס זאגט מען נאך אויפן רבינ'ס נאמען. אנשטאט מחנך זיין קינדער. מ'זאגט נאך כאטש אז דער רבי האט געהאלטן אז מען זאל נישט לערנען, מען זאל גיין, מען זאל וואקסן אן ארבעטער, מען זאל בעסער האלטן א סמארטפאון און וואקסן אן ארבעטער ווי צו בלייבן א בן תורה. דאס פאלט נישט איין, מחנך זיין די קינדער זאלן וואקסן פונקט ווי דעם רבי'ן זכרונו לברכה, דאס איז מען נישט מחנך. דער רבי זכרונו לברכה איז נישט אויסגעשטיגן פון זיין א פשוטער פשוטער מענטש, דער רבי זכרונו לברכה איז נישט אויסגעוואקסן פון לערנען ענגליש, און דער רבי זכרונו לברכה איז נישט אויסגעוואקסן פון די אלע זאכן וואס מען זאגט אויף מען פארקויפט מעשה'לעך אויף זיין נאמען, דער רבי האט געהאקט אלעמאל אז מען זאל נישט נישט נישט נישט דערציילן מען זאל נישט בויען קיין תורה אויף מעשה'לעך, אז איינער וויל מחנך זיין זיין קינד זאל וואקסן אזוי ווי דעם רבין זכרונו לברכה וועט ער אים מחנך זיין מיט די אלע שיטות. אזוי איז דער רבי געוואקסן, נאר דער טייטש אז דאס באדערט נישט, נישט מחנך אז קינדער זאלן וואקסן ווי דעם רעבן, נאר מעשה'לעך אויפן רעבן האט מען צו דערציילן, אנלייגן כל דבר אסור אויפן רעבן'ס נאמען מיט אפאר מעשה'לעך, און אריינברענגען גוישע אפיקורסישע ביכער אין די מוסדות און נאך זיך פארריפן אויפן רעבן'ס נאמען. אוי בין איך געקראכט אלס איבער אין איין ניק. בפרט נאך יעצט קומט חנוכה, חנוכה איז א שמן זית זך, א שמן זית וואס ס'האט נישט אין זיך קיין פסולת, ס'האט נישט אין זיך קיין מינות און כפירות, ס'האט נישט אין זיך די אלע זאכן, און טאמער וויל מען אונז אמת'דיג צינדן חנוכה לעכט, דארף מען זעהן אז מ'זאל וואטשן וואס מ'טוט, ווייל טאמער איז סתם אבי געצינדן א שאד פארן אויל, ברענט זיך אויס די אויל, ס'איז א שאד פארן געלט, ס'מוז עפעס אריינלייכטן אין די שטוב דאס. כ'האב נאר געוואלט צולייגן א קלייניקייט, אזא פנים האט געהאט דער גאנצער. חרם אויף מיר און אזא פנים האט געהאט אלעס, אלעס האט געהאט דעם זעלבן פנים, די רבי האט ארויסגעגעבן ספרים ויואל משה דער ספר ויואל משה, ער האט זיך נישט אראפגעזעצט מיט קיינעם עס דורכצורעדן, ער האט אפגעשריבן זיין מיינונג און בום דאס איז עס, גיי עס עס אויף, און עס האט אים מורא'דיג שטארק געשאדט, ווייל ווען די רבי זכרונו לברכה איז געפארן אויפצוטון וועגן די בחירות, בעלזער רב האט זייער געהאלטן פון רעבן און די רבי איז געווען א חסיד פון בעלזער רב, די רבי האט געזאגט אויפן וועג, איך האב געהערט פון סענדער דער דייטש.

איין רב וואס האט מיטגעהאלטן זינט מ'איז אנגעקומען אזעלכע לעיט קאמערס, און מ'האט זיי געסטראשעט און באצאלט, אבער נארמאל ווען די מלחמה איז געווען הייס איז ער געווען אליינס און שוין, און אויב ער האט געהאלטן אז מ'דארף פון אים אויפטון פאר אידישקייט און דאס וויל דער אייבערשטער האט ער געדארפט זעהן זיך צוצושטעלן אזוי אז ס'זאל זיין שיהיו דבריו נשמעים, אברהם אבינו זאגט, די גמרא ברענגט אין מסכת בבא מציעא דף פ"ה ערגעץ, אז אברהם אבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן געב מיר א לאנגע שיינע לאנגע ווייסע.

א מענטש איז מנבל זיין מויל לייגט מען אים אין חרם? ס'דא זאכן אויף וואס מען לייגט אין חרם, די רמב"ם רעכנט עס אויס, ער ברענגט עס צו אין הלכות תשובה. סאטמאר איז בייגעפאלן אז אזוי וועט עטץ יענעם אראפברענגען, זאג איך ענק אלע גייטס אין דר'ערד, עטץ וועטס מיך נישט אראפברענגען, איך וועל ענק אראפברענגען, איך האב ענק שוין אראפגעברענגט. ווייסט די יוגנט הערט אויס די לעצטע יאר צוויי מיינע דרשות און זיי הייבן אן צו טראכטן אינגאנצן אנדערש פון דעם גאנצן אויפפירעכטס פונעם רעבן פון די.

מיר זאגן אז ס'האט געמאכט א גוטע ארבעט, ס'איז פארלוירן די מערכה, און דאטס איט. און אזוי איז אלע ענקערע זאכן. ווען זיי האבן ארויסגעגעבן אן איסור מען טאר נישט טראגן מיטן עירוב, בולשיט סטאריס, דער רבי האט געוויסט מען טראגט מיטן עירוב שוין ווען ס'איז געוואלט זיין שבת סוכות, סאו די אלע זאכן הייבט אן בעקלעשן ווייל דער עולם הייבט אן צו פרעגן. איך זאג דאס פאר מענטשן, איך זאג עס אויף מיין האטליין, הייבן מענטשן אן צו פרעגן, סאו וועיט א מינוט, ווי איז דער רבי געווען? זאג איך זיי, דאס איז א ליגנט, דאס אז מען טאר נישט טראגן אויפן עירוב איז א ליגנט, דער רבי האט געזאגט פאר חזקי שבת,

זאגט ער פאר זיין ווייב, הער אויס, קומט דאך יעצט פסח, לאמיר אנהייבן פסח תשובה צו טון, אנהייבן צו פירן א כשר'ע שטוב. זאגט זי, ניין, איך וויל נישט, איך בין מסכים תשובה צו טון אבער נאך פסח, ווייל צו מאכן פסח איז מיר זייער שווער, יעצט אז מען האט נישט וויאזוי מען זאל טראגן אין די סוכה, וועט מען אנהייבן דעם איסור אויפן עירוב נאך סוכות. ס'איז דאך געווען, זיך ארומגעשפילט מיט די תורה אזוי ווי ס'וואלט געווען א דזשאוק בוק. און דער עולם האט עס אנגעהויבן צו זעהן, און יעצט וועט ער עס אויפעסן דעם גארביטש. יעצט וואס איז דער ענין פון חנוכה? חנוכה איז געווען אז מען האט געצינדן די לעכט, וואס די לעכט זענען געווען געהאלטן הייליג. יעצט, כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט, כ'על ענק נאכזאגן דאס יאר נאכאמאל דאס ווארט, זיי האבן מורא געהאט די חשמונאים אז אפשר האט עס אנגערירט א גוי, א גוי האט אנגערירט די אויל ממילא איז עס טמא. יעצט שטעלט זיך א שאלה, וואס האבן זיי פון דעם אז ס'איז געווען געמאכט? בחותמו של כהן גדול, וואס האבן זיי פון דעם? און אז ס'האט א חותמו של כהן גדול, מיינט דאס אז וואס? אז א גוי האט עס נישט אנגערירט? זיכער אז נישט! איז וואס האבן זיי געהאט פון דעם? קען זיין אז ס'האט טאקע א חותמו של כהן גדול אז ס'איז געווען געמאכט כשר, אבער מען האט עס אנגערירט. איז למעשה איז די זאך איז נישט צו פארשטיין. יעצט, ס'שטייט אין די משנה, אין שקלים ווערט אויסגערעכנט יעדער כהן וואסערא דזשאב ער האט געהאט. אונז געפינמיר נישט אז דער כהן גדול האט געסילט אויל, ווי האט מען געקענט טרעפן בחותמו של כהן גדול? ווי געפינמיר אונז אז דער כהן גדול האט געסילט אויל? געפינמיר דאס נישט, ס'שטייט דארטן אין שקלים, אין ירושלמי שטייט דארטן אז ס'געווען עפעס א כהן וואס ער איז געווען דער וואס האט געגעבן די אלע חתימות, די תירוץ איז זייער פשוט. צו פארענטפערן די אלע קשיות וועל איך ענק זאגן וואס דא איז געשען. מען האט מטמא געווען אלע אוילן און אלעס איז געווען טמא, מען האט נישט געהאט וואס מער צו צינדן. איז הגם בדיעבד קען מען צינדן מיט טמא'ן אויל אויך, ווייל אויב ס'איז נישט דא קיין כשר'ע קען מען צינדן מיט נישט כשר'ע אויל. נאר מען האט דאך געוואלט ס'זאל זיין א מצוה מן המובחר ס'זאל זיין שמן זית זך אז ס'זאל האבן א קיום אויף די אלע דורות די געוואלדיגע מסירות נפש געגאנגען דער אייבישטער אליינס און דער אייבישטער האט אראפגעשיקט פון הימל אויל דאס הייסט חותמו של כהן גדול זאלן באקומען א פעקל אויל אזוי ווי יעצט מען שיקט ארום פעקלעך יו פי עס דער אייבישטער האט אונז געשיקט א פעקל פון הימל פון אויל און יעצט ווי קומט אן צום אייבישטן אויל? תירוץ איז אז ווען דער אייבישטער האט אונז געשיקט אין גלות און מ'האט דעם בית המקדש צובראכן זענען געווען די פרחי כהונה זאגט די גמרא האבן ארויפגעווארפן די שליסלעך צום אייבישטן זיי האבן געזאגט אזוי ווי אונז האבן נישט זוכה געווען אז אונז זאל מיר זיין כהנים פאר דיין הייליגן בית המקדש געב מיר דיר צוריק די שליסלעך זאגט די גמרא אז ס'איז געקומען א האנט כביכול דעם אייבערשטנ'ס האנט, און ס'האט עס גענומען, דער אייבערשטער האלט עס פאר אונז, יעצט אז אונז האמיר געמאכט אזא מסירות נפש, דער אייבערשטער געזאגט אויב אזוי וועל איך ענק צוריק געבן אויל, עטס זאלטס האבן אויל, סאו דאס איז נישט געווען סתם אויל, דאס איז געווען אויל וואס איז געקומען פון הימל, דער אייבערשטער האט עס אונז אראפגעשיקט אז אונז זאלמיר האבן כשר'ע אויל, און ממילא האט זיך געצויגן א גאנצע נס פון חנוכה פון אכט טאג. און אַז ס'האָט זיך געצויגן אַ נס פֿון חנוכּה פֿון אַכט טאָג, איז דער אויל באַגלייט אונדז ביז משיח קומט, אַזוי ווי דער רמבן זאָגט. דער רמבן פֿרעגט אַ קשיא, אַהרן האָט זיך מצער געווען, אַז די כּהנים, אַז זיי האָבן נישט געברענגט די קרבנות, האָט דער אייבערשטער געזאָגט, שלך וועט זיין גרעסער פֿון אַלע, פֿאַר וואָס ווײַל דײַנס וועט אייביק בלײַבן? שטעלט זיך אַ קשיא, וואָס הייסט דײַנס וועט אייביק בלײַבן? ווער זאָגט ס'וועט בלײַבן? די מינוט ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, אז ס'איז שוין נישט דא קיין בית המקדש איז דאך נישט דא פאר די כהנים אויך נישט, איז דאך נישט דא די הדלקת הנרות אויך נישט, נישט נאר קרבנות איז נישט דא, ס'איז נישט דא גארנישט. וואס הייסט אז אהרן'ס וועט אייביג בלייבן? זאגט דער הייליגער רמב"ן, דאס איז דער חנוכה, חנוכה בלייבט אינעם גרעסטן און שווערסטן גלות, אין דעצעמבער דעם פינף און צוואנציגסטן ווען ס'איז דא די גרעסטע התגברות הטומאה, דעמאלטס אין די צייט געפאלט זיך אייביג חנוכה, און דאס איז אלץ געפאלט זיך אין די וואך וואס מ'ליינט פון יעקב און עשו, ווי יעקב לויפט אוועק פון עשו, מילא. דאס איז צו ווייזן אז די אלע זאכן שפילן זיך ווייטער אפ נאכאמאל. איז לאמיר דא יעצט צעלייגן די זאך. שפילט זיך אפ נאכאמאל די גאנצע זאך אין בית המקדש פון הייליגע אויל. ביי אונז אין אמעריקע און אין די גאנצע וועלט שפילט זיך עס יעצט נאכאמאל אפ. ס'איז דא די טרייפענע געלטער וואס מ'נעמט, און די טרייפענע געלטער געמאכט אז די קינדער זאלן חלילה נישט האבן הצלחה אין תורה. פארוואס? ווייל אז די געלט איז נישט כשר איז גארנישט כשר. קומט מען יעצט אן און מען מאכט א גאנצע מאוומענט טאקע פאר חנוכה און מען נעמט אריין די אלע רבנים, אלע רבנים נעמט מען אריין, איך טריי נאכאמאל מסביר צו זיין, דער וויזשניצער רבי פון וויליאמסבורג האט געדארפט פרעגן צו זיך אליינס, וואס דארפן זיי מיך דא האבן, וואס געב איך זיי, וואס דארפן זיי מיך דא האבן, מיין טאטע און מיין זיידע זענען געווען אן אפיקורס ביים דברי יואל, און אלל אוו א סאדען שנאפט מען מיך אראפ פון בוים און מען וויל איך זאל זיין דער וואס זאל פירן די אסיפה, בהמה וואס דו ביסט, דו ווייסט וואס זיי טוען מיט דיר? זיי נעמען דיך פוצן די טוילעטס, דעטס וואט יור דואינג פאר דעם, דו פוצט פאר זיי די טוילעטס, ווי קומסטו אריין אין דעם דרעק אריין? רבי חיים מאיר'ל, און דיין טאטע אויך האט זיך קיינמאל נישט געמישט מיט די אלע גארביטשן, דיין טאטע האט גענומען די אלע פראגרעמס געהעריג אבער ער האט עס גענומען פאר זיך, ער איז נישט געווען דער חטאת הקהל עס מתיר צו זיין פאר יעדן. און חוץ דעם דיין טאטע איז נישט געווען דער גרעסטער חכם מ'האט נישט געזאגט וואס דא גייט פאר איז במילא האט מען געמאכט דא א מעסטער דזשאב ס'א שאנדע אז מען האט דאס געטוהן ווי אזוי זאלסטו דאס יעצט צוריק דרייען יצחק יוחנן איך פארשטיי נישט איין זאך דיין טאטע האט געהאט אסאך קינדער קיין עין הרע און יעדן נוצט מען אויס פאר אן אנדערן שייגעץ שטיק שרול האגער המצרי האט מען אויסגענוצט אז ער זאל מכשיל זיין די בחורים פון זיין ישיבה. שרול האגער המצרי האט מען אויסגענוצט אז ווי ס'געווען א שייגעץ שטיק האט מען עהם גענוצט. יצחק לבנה שטערן איז געגאנגען צו שרול האגער המצרי און האט עהם געזאגט הער אויס שרול האגער איצט האבן מיר א גרויסן פראבלעם מיט דעם נחום ראזענבערג איצט קען מען זיך נישט באפארען מיט עהם ער איז א וויזשניצער ער געמיינט אז איך בין א וויזשניצער ער האט נישט געוויסט איך בין אזוי ווייט פון וויזשניץ אזוי ווי איך בין פון סאטמער. איז ער געגאנגען און האט אים געזאגט מען מוז ארויסגעבן א חסימה ווייל ער וועט זיך קומען בעקן ביי דיר אז מען וועט אים ארויסווארפן פון אלע שילן און טאקע קומען אין וויזשניץ דאווענען ער האט געמיינט איך האב א זיך אין וויזשניץ איז געגאנגען דער בהמה ישראל האגער און ער האט געזאגט אה איך וועל אליינס גיין די מלחמה איז דאך נישט גוט איך האב מיטנעם איך האב א ברודער וואס ער איז א חסר דעה'ניק נעבעך נישט קיין געזונטער א משוגענער א קראנקער צודרייטער איז ער איז אזוי צודרייט אז איך האב א קאזין, איך וויל נישט זאגן ווער, ער פלעגט שיקן מיין קאזין זאל אויפפיקן זיין ווייב ווען זי איז געגאנגען אין מקווה, ווייל א טעקסי וועט זי נישט נעמען, ער וועט זי אויפפיקן, א משוגעת, וואס דאס איז געווען אזא חאזעריי, די מענטש איז געווען א חסר דעה, און אזוי ווי דער רמבן זאגט אין אגרת הקודש עס איז נישט קיין הכרח אז א קראנקער מענטש זאל האבן קראנקע קינדער, ווייל א. א בלינדער קען האבן קינדער וואס זיי זעען, ווייל דאס האט צוטון מיטן מענטש'ס דזשינס, ס'האט נישט צוטון מיט די ירושה. מ'זאגט א טאטע וואס איז בלינד קען האבן קינדער וואס זיי זעען. אזוי זאגט דער הייליגער רמבן אין אגרת הקודש אויף חיבור בין איש לאשתו. איז די זעלבע דא אויכעט. ס'א פלא אזא קראנקער משוגענער האט געזונטע קינדער. איך הער אז זיין זון פירט זייער שיין די קהילה אין בארא פארק. די בהמה סרול האט אים געוואלט צוגנב'ענען. אבער על כל פנים טרעף איך אמאל דעם עלטסטן דעם בכור שוטה אין די גאס. פרעג איך אים, זאג מיר, דו דערקענסט מיך? זאגט ער, ניין, איך ווייס נישט ווער דו ביסט. פרעג איך אים, וואס האסטו אונטערגעשריבן קעגן מיר? זאגט ער, אונטערגעשריבן? ווער ביסטו בכלל? וואס אונטערשריבן? איך ווייס גארנישט, איך האב נישט אונטערגעשריבן אפילו. איז קען זיין ער איז געווען א בהמה, נישט געוואוסט, און קען זיין ער האט זיך געמאכט תמ'יש, איך ווייס נישט. היינט מיט די האגער קענסטו גארנישט וויסן. איז למעשה, דאס איז וואס זיי האבן געטון, זיי זענען געגאנגען מיט יצחק לבנון שטערן. זאג, יצחק לבנון שטערן האט דיר שוין אמאל אריינגעברענגט א דאלער? וואס האסט מורא געהאט ווייל ער סטראשעט דיך? וויאזוי וואלט איך ווען אויסגעזען ווען איך האב מורא פאר זיין סטראשענען? דו ווייסט אז קיין שום קינד וואלט נישט געקענט גיין סעיף היינט אין חדר, היינט גייען זיי בקומה זקיפה, און למעשה האבן זיי דאס געטון, זיי האבן אריינגעכאפט וויזשניץ, וואס איך האב מיט זיי גארנישט, איך האב נישט געדאוונט אין וויזשניץ, איך האב געדאוונט אין סאטמאר אין קליימער, געגאנגען יצחק לבנון שטערן האט איינגערעדט פאר ר' מאטעלע'ס זון אז יא דו זאלסט וויסן אז טאמער דו וועסט נישט מיטקומען אין די מלחמה וועט נחום ראזענבערג רעגירן אויף אלעם, יעצט וויל איך דיר זאגן וואס איז געשען, ר' מאטעלע איז געשטארבן. מען האט איבערגעלאזט א דאזן נייע, כ'ווייס נישט וויפיל, איבערגעלאזט יעדן איינעם אויף זיין פלאץ, און ער האט אויך איבערגעלאזט אז די ערשטע פינף יאר זאל יעדער בלייבן אויף זיין פלאץ, ווייל ווען נישט וואלט מען פון מאנסי ארויסגעפארן איבעראל, ווייל קיינער זוכט נישט דעם משוגענעם סרול, יעדער ווייסט וואסערע א נואף ער איז געווען, און אויסער דעם וואס ער איז געווען א נואף איז ער נאך א טווערסקי און א האגער, א מישלינג, וואס ער איז א שלעכטער מענטש בטבע, וואס נישט געקענט מיט אים דורכקומען ביי קיין שום זאך נישט, אזוי וויל איך און אזוי וועט זיין. ס'איז דא א קשיא פארוואס צינדט מען אכט טאג חנוכה אויף איין טאג האט מען דאך געטראפן אויל וואס דארף מען צינדן אכט טאג איז יעדע רבי ענטפערט לויט זיין בחינה אהרן זאגט ווייל אין מאנרא בין איך באלעבאס און איך וועל זאגן וואס צו טון און אין וויזשניץ איז אויך די זעלבע דער הייליגער רבי האט געזאגט ענדיגט זיך אלעס עניוועי כ'וויל נאר נאך א קלייניגקייט זאגן מ'גייט יעצט צינדן חנוכה לעכט און מ'האב מיר נישט קיין שמן זית זך מ'האט ווידער געכאפט קאנטינענטל מיטס האט מען געכאפט אז זיי האבן נישט א געהעריגן הכשר ס'הייסט פון די גוים, די גוים זאגן אז ס'איז נישט סעיף, אז די גוים זאגן ס'איז נישט סעיף איז עס ארגער ווי ווען דער איד זאגט אז ס'איז נישט כשר, ווייל אז דער איד זאגט ס'איז נישט כשר און דו עסט טרייפות, נו, קענסטו בעטן דעם אייבערשטן זאל דיר מוחל זיין, אז טאמער דער גוי זאגט ס'איז נישט סעיף און דו עסט עס, קענסטו שטארבן, און דאס דארף מען אייביג רעכענען, און ווי איז אונזער שמן זית זך? כתית למאור, זיי האבן יעצט געמאכט די יארצייט, די ערשטע יארצייט פון די פרוי וואס איז געשאסן געווארן אין ניו דזשערסי, און דער בחור וואס מ'האט אים אריין געשאסן איך ווייס נישט וויפיל צענליגער קוילן. ס'איז א גרויסע אבידה פאר כלל ישראל, ס'איז זייער נישט איינגענעם אז דאס איז געשען. יעצט דער בחור'ס טאטע ווי ער האט שוין געהאט אויפן האטליין אסאך מאל, ער איז א טעראריסט פאר סאטמאר. יעצט נישט וואס איך בין אין הימל און איך ווייס אז ס'איז פון דעם געשען, נאר איין זאך קען איך דיר יא זאגן, קמצא בר קמצא דער אייבערשטער חרוב געמאכט דעם בית המקדש איך ברויך עס נישט האבן, פרעגט זיך א קשיא דער מהרל אנדערע פרעגן דא רעדט זיך פון א יחיד מ'האט פארשעמט א מענטש זאגט דער אייבערשטער איך ברויך גארנישט פון קיינעם זאגט דער הייליגער מהרל אז אזוי טוט דער אייבערשטער ס'איז זיין הייליג פלאץ און ס'איז זיין הייליג הויז אז דו רעגירסט איז אפילו א יחיד וואס ער טוט עס ברענגט עס אראפ יעדן איך בין געגאנגען זוכן דארט און איך האב געקלערט אפשר פאר מיינע קינדערלעך קויפן א דירה דארט. ס'איז ביליג איך גיי איבעראל זיך אומקוקן, איבעראל ווי ס'איז דא צו באקומען דירות, איך פאר ארום און איך טריי צו זען ווי מ'קען ווען מ'זאגט קויפן, ווייל איך האלט שוין לאנג אז מ'דארף פארן אוט אוו טאון, איך אליינס האב מיר אויך געמופט אוט אוו טאון, איז למעשה קום איך אן איז דארט דא א צעטל אז ס'איז דא איינער וואס ס'נעמט קער צו ערלעדיגן דירות מיט אלעם, און כ'געדענק נישט דעם נאמען, כ'מיין אז ס'איז געשטאנען לאון. בין נישט זיכער איך מיין אזוי. קאל איך אים אפ, איך בין דא, איך וויל דיך זעהן, זאגט ער דיך וויל איך נישט זעהן נחום ראזענבערג זיץ דיר אינדערהיים אונז ברויך מיר דיך נישט דא האבן, האב איך געזאגט הער וואס איך זאג דיר מארק מיי ווארד דער אייבערשטער ברויך דיך אויך נישט דארט האבן און ער'ט ענק אלע ארויס ווארפן ווי די הינט. פארשטייסט וואס איז געווען דא אין אמעריקע די אלע יארן סאטמאר רב איז אנגעקומען יעדער מוז גיין מיט א ברייטן ביבער היט און יעדער מוז האלטן פון די שיטה און יעדער מוז און יעדער מוז און יעדער מוז. און אז א איד האט נישט געהאלטן ביי האלטן די אלע זאכן האט מען אים גערוידעפט, מ'האט אים אין שול נישט אריינגעלאזט, געווען אמאל א מוהל איז געקומען אין סאטמאר מאכן א ברית מילה, מ'האט אים באשטעלט, ער איז געווען א קלויזענבארגער האט מען אים ארויסגעווארפן, דאס אלעס האט מען געמעגט, די סאטמאר רב האט זיך טאקע איינגערעדט אז ער איז באלעבאס אויף מערכת השמים והארץ, קיין קינדער האט ער נעבעך נישט איבערגעלאזט, קיין יורשים האט ער נישט איבערגעלאזט, ער האט איבערגעלאזט דעם קאליקע דעם ברך משה, און ער האט געבויעט און געבויעט. פאר וועם? פאר קיינעם נישט. און איך זאג אייביג, ווען אונז וואלט מיר נישט געווען קיין סאטמארע חסידים וואלט מען געווען קלויזענבורגער חסידים, וואס איז שלעכט געווען? די שיטה הקדושה? דאס איז דאך נאר א זאך וואס סאטמאר רב האט אונז פרובירט איינצורעדן אז אן דעם איז מען אינגאנצן נישט קיין איד. אבער אויב מ'איז נישט קיין איד, ס'געווען אלץ די פוילישע רעבעס, די וואס האבן מיטגעהאלטן מיט די מדינה, זיי האבן מיטגעהאלטן מיט די חובבי ציון, ס'איז געווען אסאך שיטות אין דעם אלע יארן. ס'איז נישט דא א קלארע זאך אז נאר אזוי איז עס, סאטמאר רב איז געקומען פון דעם חדר וואס אלעס איז ציונות און ימח שמם זאלן אונטערגיין, אבער נישט יעדער האט אזוי געהאלטן, כ'וועל נישט זאגן אז אלע גערע אידן זענען אלע גוים גמורים און שקצים, וויר נאט גאנא סעי דעט, עניוועי, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין די אלע זאכן ווייל איך האלט אז דאס איז נארישקייטן זיך אנצוברענגען אפילו די צייט מיט דעם, סאו אונז טוט זייער לייד אז מ'האט געשאסן אזוי ביטערליך א פרוי און געשאסן אזוי ביטערליך א בחור, באט. וועיט א מינוט, איף יו טעיק א לוק עט די אלע זאכן, דער אייבישטער איז דאך א רחום וחנון, וואס וויל ער דא? ער איז ברוגז אז מען האט געמאכט אין דזשערזי סיטי א שטעטל? ניין, ער איז נישט ברוגז, ער איז ברוגז פארוואס מען לאזט קיינעם נישט אריין, ס'איז געווארן א סאטמארע מאוומענט, דזשערזי סיטי געהער נישט פאר סאקמער, און וויליאמסבורג געהער אויך נישט פאר סאקמער, און זיי זאלן זיך נעמען פירן. און נאכדעם לאמיר גיין ווייטער, חיים שיע דער רבי פון די ממזריקא'ס, מען האט אריינגעשטעלט די קינדער מיט פאליס שטייט מען דארטן און מען לאזט זיי נישט אריין אין חדר און אין תלמוד תורה, דאס אלעס געלט איז דאך געלט וואס מען האט געשנארט ביי אונז, מיינסט סאטמאר רב האט געהאט געלט צו בויען בנינים? ער האט געשנארט ביי אונזערע עלטערן, דער רבי האט געוואלט בויען די פרוי מקווה האט ער געזאגט פאר א איד, רויט צו טויט, פון לעבעדיגע און פון טויטע, איך דארף האבן הונדערט דאלער פון יעדן מענטש, און ער האט מחייב געווען יעדן הונדערט דאלער, איז געווען מענטשן זענען געגאנגען אין בית החיים שנארן דאס געלט. זיי האבן געמאכט קל מלא'ס פאר די טויטע. און מיט גרויס שמחה מ'איז געקומען ברענגען דעם רעבן די הונדערט דאלער, דער רבי האט נישט געהאט, ער האט גענוצט אונז, שפעטער אז ער האט שוין געזען ער איז דער מלך העולם האט ער זיך געגעבן א פארדריי אוועק און אריינגעברענגט די שיטה פון ארץ ישראל וואס ער האט זיך געדארפט דארט לאזן. מען האט דאך אים נישט גענומען צו זיין ירושלימ'ער רב אויך נישט, און זיי האבן נישט געהאלטן ער איז דער גרעסטער תלמיד חכם, זיי האבן אים נישט געוואלט, און ממילא איז ער געקומען דא און ער האט געפירט א מלחמה מיט זיי, פיר נישט קיין מלחמה מיט זיי, דער אייבערשטער איז גרויס, ער האט אסאך סעיפן אין שלחן ערוך, און אין הלכות קנאות איז אויך דא אסאך סעיפן, ס'איז דא זאכן וואס מען מעג און ס'איז דא זאכן וואס מען טאר נישט. קען נישט יעדער זיין אויף איין מדריגה, די בעסטע ראיה האסטו אז דער אייבערשטער וויל נישט און מען קען נישט זיין אלע אויף איין מדריגה ווייל ס'שטייט אזוי אתם נצבים היום כולכם לפני השם אלקיכם שטייט אזוי ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל. נאכדעם שטייט מחוטב עציך ועד שואב מימיך איז אבוויעסלי האט דער אייבערשטער נישט געוואלט ביי יעדער זאל זיין אויף איין מדריגה ווייל ווען נישט וואלט ער נישט געדארפט מאכן אזא לאנגן פסוק ער רעדט עקסטער צו די חוטב עציך און צו די שואב מימיך. און קומען זיי האבן אנגעדרייט א מעשה, דאס איז עס די רבי און די רבי מיט זכרונו מיט לברכה, און ווען קענסטו זען אז זיי זענען פול אוו שיט מיט פול אוו ליגנט, האב איך זיי געזאגט, צו טענה'ן אז די רבי האט געזאגט אז מ'טאר נישט טראגן מיטן עירוב, שוין איך בין מסכים, איך קען נישט הלכות עירובין, און איך ווייס נישט צו ס'איז אמת אז ער האט געזאגט צו נישט, אבער איך קען מיך נישט גיין קריגן אויף א זאך וואס איך בין נישט זיכער, סא לאמיר זאגן ער האט געזאגט מ'טאר נישט טראגן מיטן עירוב, וועמיר אים נאכגעבן און מ'זאגט פאר די בענעפיט אוו די דאוט. און וואס איז געווען שבת וואס איז זיך געפאלן אין סוכות און מ'האט געמוזט גיין עסן אין די סוכה, דעמאלטס איז נישט געווען קיין הלכות עירוב, צו דעמאלטס האט מען יא געמעגט צו נישט, די רבי האט אמאל געזאגט ער האט דורכגעפארן א סטאר עס איז געווען א ניאון לייט וואס האט געזאגט בשר כשר האט זיך אנגעצינדן און אויסגעלאשן האט די רבי געזאגט זעסט א מינוט איז עס כשר נאך מינוט נישט א מינוט איז די שיטה א שיטה נאך מינוט איז עס נישט קיין שיטה. פארשטייט זיך דא טוט זיך, מ'האט געבויעט, דער רבי האט געזאגט, דער רבי, פארדריי נישט קיין קאפ, ס'איז נישט געווען נאך אזאלכע נואפים, אזאלכע פראסטיטוטס, ווי סאטמארע בחורים, און ווי סאטמארע יונגלעך, און ווי סאטמארע מיידלעך, די מלמדים האבן מיט זיי געטון כל דבר אסור וואס זיי האבן נאר געוואלט, ביז מ'האט געמאכט ברוך השם א סטאפ צו דעם, יא, און יעצט האף מיר אונז צו מאכן א סטאפ צו די אלע געלטער אויכעט, אונז שלאג מיר זיך מיט די רעגירונג, אונז ברויך מיר נישט ענקער געלט, דו קענסט אונז נישט איינטיילן וואס צו לערנען.

און זיי נאך זיין דער יצחק לבנה שטערן, ער עט נאך ארויסגעבן בריוון קעגן יצחק יוחנן אז ער איז גאר דער שייגעץ, און ממילא וואס וועסטו האבן פון דעם אלעמען? אז סאטמאר עט זיין די קלין גיי. לאמיך דיר זאגן עפעס, דעם סאטמאר רב'ס א זון האט אנגעמאכט א מולדת חוץ, דאס קינד לעבט, דאס קינד אטעמט, ער עסט, ער שלאפט, ער עט נאך גיין אין חדר, דו קענסט עס נישט דענייען. מיט דעם וועסטו ארומשלאגן מענטשן און דאס טון און דאס רעדן און דאס ווערן א קנאי, עט גארנישט געשען בעסער. יו סטיל אין טו סופארט דעם ממזריק וואס דו האסט אנגעמאכט? פארשטייסט? זיי גייען זיי מאכן אן זייערע שייגעצשטיק, זיי טוען אפ כל דבר אסור, און נאכדעם שרייען יענער ציונים ימח שמו, שמו ימח, וואס זאגט מען די בולשיט? ס'קומט צו געלט נעמען זענען מיר אלע גלייך, ס'איז דא אפאר וואס האבן זיך ארויסגעצויגן אבער ניינטי פראצענט פון די אלע חברה זענען גלייך, אלל אלל אין פאר די מאני, כאפן א דאלער, און לכתחילה די גאנצע שיטה איז נתייסד געווארן יענעם אוועק צו מאכן כדי מען זאל נישט זען דיין שייגעץ שטיק, מ'זאגט אין ארץ ישראל התקפה איז הגנה, אז דו אטאקירסט יענעם מיט דעם שיצסטו, דאס איז געווען די גאנצע שיטה געווען געבויט אויף דעם, איך וועל דיר ווייזן און איך קען און איך קען און וואס קענסטו, מ'האט דאך אזוי איינגעפאפט אז די רעבע איז אמאל געשטאנען. און ברבים האט ער געזאגט פאר דעם דיין פאר דעם רב פון מאנטריאל האט ער געזאגט עך איר זעסט דאך איך נעם אויך נישט קיין געלט און יעדער האט זיך צולאכט און האט נישט געכאפט אז מען לאכט פון אים און פארטיג דאס איז געווען די גאנצע זאך שוין כ'וויל ענק זאגן איין זאך היינט ס'איז דא די אינטערנעט טיימס און יעצט קענסטו מער נישט פאפן דעם עולם דער עולם איז אפ טו דעיט פונקטליך וואס יעדער רב טוט און מיט וועם ער איז מזנה און אין וועלכע מקווה ער איז מזנה און ממילא זאלט עטס וואטשן וואס עטס טוטס עס קומט יעצט חנוכה דארף מען זיך אונטערנעמען מען גייט

ס'איז נישט דא ברוך השם. פארוואס ס'איז נישט דא? נישט ווייל ס'איז נישט דא דראגס, זענען אלע נאך אויף דראגס, אבער מ'שיקט זיי גראד פאר העלפ, איך אליינס ווייס וואס גייט דורך מיין הויז, וויפיל מענטשן גייען דורך, אין סאטמאר איז געווען באהאלטן, איך געדענק נאך ווי היינט, ווען כ'האב אנגעהויבן מיין מערכה, מענטשן האבן געזאגט, ביסט מחלל שם שמים, וועסט קיינמאל נישט ארויסקריכן פון גיהנום, האב איך זיי געזאגט, כ'האב ענק געזאגט מיין אלט ווארט, ס'איז געווען דער קראסנער רב, ער איז ארום געגאנגען נאך די קריג, נאך די צווייטע וועלט קריג, אז מ'זאל, די רבנים זאלן דורכלערנען, ס'איז געווען א. ספר פון א רב נאך די ערשטע וועלטס קריג וואס אין יענעם ספר איז געשטאנען אלע היתרים וויאזוי מען דארף אויספרעגן א פרוי אז מען זאל זי קענען ארויסנעמען פון כבלי עיגון זיי האבן זייער אסאך פרויען דעמאלטס מתיר געווען געווען ביי די ערשטע וועלטס קריג ביי די צווייטע. האט די קראסנער רב הרב הגאון הצדיק רבי הלל ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה. געווען איינע פון די עלטערע רבנים. געבעטן דעם קאשוי רב הרב הצדיק ר' רפאל בלום זכר צדיק לברכה. אז ער זאל אויך דורך לערנען דעם ספר און ער זאל אנהייבן צו פסק'ענען עגונות, האט ער געזאגט ניין כ'וועל עס נישט טון, ווייל וואס הייסט פארוואס זאל איך עס יא טון, כ'בין דען אזא בקי אין הלכות תקנות עגונות? פרעגט ער דעם קראסן רב און וואס גייט געשען אז איר וועט געוואויר ווערן נאך צען יאר ארום אז איר האט מתיר געווען איין פרוי און זי איז טאקע געווען אן אשת איש? נישט געווען קיין היתר, זאגט ער וואס איך גיי טוהן? רבונו של עולם וועט מיר זאגן אויף יענע וועלט זאלסט וויסן האסט מתיר געווען אן אשת איש, וועל איך אים זאגן איין מינוט האלד איט האלד איט, איך וויל מיין שטריימל, מיין בעקיטשע, מיין גארטל, מיט די בגדי שבת, און איך וויל אריין גיין אין גיהנום מיט שמחה, מיט נחת און מיט פרייד. וואס איך וועל טון, די זעלבע פלעגן זיי זאגן מיר אויכעט, מאכסט א חילול השם חילול השם זאג איך, איך מאך? זיי מוזן אויפהערן צו טאטשן קינדער, און זיי האבן דאך שוין אויפגעהערט, און ניינטי פייוו פערצענט עס איז א סוקסעס רעיט, וואס יעדער טענה'ט אז ס'איז נישט מעגליך, דא מוז זיין עפעס אינוואלווד גרויסע כוחות עליונים קעגן סאטמאר צו האבן א ניינטי פייוו פערצענט סוקסעס רעיט. זיי זיצן אלע איינגעלייגט ווי די דאגיס. מיר האט געזאגט איינער אז ס'איז דא איינער קליין, ער איז געווען דער הויפט משמרת הפיפיק פאר סאטמאר, געכאפט די גרויסע געלטער. האט ער אים געזאגט, איך וויל דיר זאגן, איך בין מפליא דעם נחום ראזנבערג, אז ער האט דאס געקענט באווייזן מוז ער האבן הימלישע כוחות. איך האב נישט קיין הימלישע כוחות, איך האב נארמאלע כוחות וואס איך האב געזאגט א קינד טאר מען נישט טאטשן. איך זאג יעדן איינעם, דארפסט האבן א נקיבה? כאפ א נקיבה פון א צייטונג אדער פון די גאס, נישט וואס איך זאג אז מען מעג, אבער כאפ נישט א סאטמארע מיידל, למשל נחמיה וועבערמאן, ער האט געדארפט האבן נקיבות, די מיידל וואס האט אים איינגעזעצט איז איינע פון אכט, אונז האמיר נאך אכט נעמען, און יענקי הארוויץ האט אויך זיבן נעמען, און זיינע און אונזערע שטימען נישט, ס'קומט אויס ס'איז דא פופצן זיכער. און ווער ווייסט וויפיל נאך, און עטס שטעלטס ענק פאר איך קען איין פרוי, עטס קענטס אויכעט אלע, זי איז פון איינע פון די חשובע סאטמארע אידנס טעכטער, זיי א פרוי, וואס דעמאלס ווען ס'איז געווען די נחמיה וועבערמאן פרשה האט זי געטענה'ט אז זי איז א וויקטעם פון נחמיה, און גראדע איט העפענס טו בי אז זי האט חתונה געהאט, און איך האב איר געפרעגט האו קען יו טעיק מעריד לייף איף יו אר א וויקטעם, זאגט זי כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, מיין מאן איז א וויקטעם פון זיינס א קאזין, זיין קאזין איז מחונן יו בראנער, און אונז גיי מיר ביידע איצט פאר טערעפי צום זעלבן סייקאלעדזשיסט, און אונז רעדט מען זיך שוין אויס צענדליגע יארן די הארץ, און קיין לעבן האמיר אונז נישט. דאס אלעס האט מען געמעגט, די עיקר איז די שיטה קדושה, דאס זאל זיך ווי מען זאגט.

ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, איך האלט אז יעדע קהילה זאל שטעלן א השגחה מיט א דיין זאל מיטפארן מיט זיי, ווייל אזוי וועלן זיי כאטש טוהן ווייניגער איסורים, זיי זענען ממש מחליפין נשותיהם, זיי געבן מיר איבער די מעסעדזשעס. ער זאגט, איך? כ'האב דאך געוואוינט מיט יענער'ס פרוי. פרעג איך, וואס הייסט האסט געוואוינט? זאגט ער, ווען מ'זעמיר געווען אין די שבתון און זעמיר געפארן אויף א שבת האב איך געטשענדזשט מיט אים זיין ווייב, קיינער האט נישט געוואוסט, זי איז געגאנגען שלאפן אין מיין צימער, איך אין איר צימער און דעטס איט. נאכדעם וואס ס'איז געווען דארט און מ'האט נישט געקענט פארן אויף אומאן וואמאן האט מען געמאכט א שבתון און אויפן וועג צוריק זענען געהארגעט געווארן צוויי מענטשן, זאגט מען פארן אייבערשטן דו זאגסט דו ביסט גערעכט דו ווייסט וואס דו טוסט אבער דאס אז זיי זענען געשלאפן זיי האבן מחליף נשותיהם געווען א גאנצן שבת און ס'איז געווען געהעריג חילול שבת זענען געפארן אום שבת און געקומען אום שבת און מחלליה מות יומת פון דעם ווילט עטץ נישט וויסן זאגט דער אייבערשטער איך וויל אויך נישט וויסן עטץ האט סעלעקטיוו הירינג איך האב אויך סעלעקטיוו הירינג.